א גוטן ערב שבת קודש פרשת וארא. שוין געמאכט דעם שיעור, איך מוז נאר צולייגן א שטיקל אן עמערדזשענסי, ס'איז דא אן ענין פון פיקוח נפש, פון עניני רפואה, ס'איז דא א קראנקייט וואס גייט ארום ס'הייסט שיגעלא, ווער ס'געדענקט דעם שיעור פאריגע וואך ווען כ'האב גערעדט וועגן שובבים האב איך געזאגט נצבה שגל לימינך, שגל איז זאגט דער תרגום כלבא א הונט, כ'האב אויך געזאגט ווער ס'וואוינט מיט א גוי'טע ווערט מגולגל אין א הונט. סא כ'וויל ענק עפעס זאגן, דער אייבערשטער שטראפט אונז פאר א ווערי גוד ריזען, די אינגעלייט גייען ארום מיט זונות, איך רעד נישט דערפון יעדע וואך ווייל ס'זאל פשוט נישט ווערן קיין ווי מ'זאגט נמאס צו הערן, אבער ס'קומען אריין גענוג קאמפלעינטס, זיי טוהן עס אויף א היי פראפעשענעל לעוועל, ס'איז שוין נישט אז מ'גייט דארטן אויף א הונדערט און טווענטי פיפט סטריט אז מ'זאל די פאליס זאלן אים איינזעצן, ס'איז דא זייערע וועגן וויאזוי זיי האבן זייערע קאנעקשאנס וואס איך וויל נישט זאגן ווייל נישט וועט מען זיך אויסלערנען, אוי לי אם אמרה אוי לי אם לא אמרה. שיגעלא, דאס איז אזא מין קראנקהייט וואס כ'מיין, לויט ווי איך הער, פעלט אין יעדע חדר, אפשר העלפט פון די קינדער, און מלמדים פעלן, און טיטשערס פעלן אין די סקול, און כ'האב געהערט אויפן רעדיא, אויף טען טען ווינס, אז די מין קראנקהייט האט זיך אריינגעכאפט דווקא אין בארא פארק און אביסל אין ווילימסבורג, און כ'האב געהערט אויפן רעדיא, אז מען זאל נעמען קער דערפון, ווייל טאמער חלילה מען נעמט נישט קער דערפון, מען נעגלעקט עס, קען עס ברענגען קידני פעיליערס, לאנג פעיליערס, און ס'קען ברענגען א סטראוק אויך, אפילו פאר קינדער. סאו איך וויל זאגן דעם עולם, ס'איז דא א קראנקהייט וואס דרייט זיך ארום שיגעלא, דער אייבערשטער געבט אונז א וועיק אפ קאל, נצבה שגל לימינך, דיין ווייב זאלסטו האלטן אויף דיין רעכטע האנט, נישט זאלסט נעמען א כלבתא, אזוי ווי דער תרגום זאגט שגל איז כלבתא, א הונט. א הינט מיינט מען א גוי'טע, ווייל אז מען וואוינט מיט א גוי'טע ווערט מען מגולגל אין א הינט, אזוי ווי איך האב אייך שוין געזאגט באריכות. סאו יעדער זאל נעמען קער, און אז די קינדער האבן א קראנקהייט, געווענטליך אזוי פלעגט זיין ווען אונז זעמיר געגאנגען אין חדר, אז ס'איז נישט געווען אזא מין זאך ווי מען זאל קענען בלייבן אינדערהיים, אז האסט געהאט א ווייטאג, גיי מיט די ווייטאג אין חדר. סאו איך וויל יעצט זאגן דעם עולם וואטש זייער שטארק וואס מען טוט, ווייל ס'איז גאנץ ערנסט דער מצב. און דאונט נעגלעקט די טשילדרען. יעצט איך וויל זאגן נאך א וויכטיגע זאך, ס'איז געשען יעצט אין בריסל דאס וואס איז געשען אין פאריז, און נאר ס'איז א מזל געווען אז מ'איז זיי נאכגעגאנגען די צוויי דזשיהאדס און מ'האט זיי געשאסן, איז למעשה אין לונדון איז אויך עפעס דא א גאנצע זאך, רבותי, עטס האטס געוואלט א ברוך מותך זאל וואקן מיט דער ערוה אינדרויסן, עטס האטס געוואלט זכרים זאלן חתונה האבן מיט זכרים און נקבות מיט נקבות, ס'וועט ברענען די ערד אונטער ענק, וואטשען צו, ליידער פאר אונז אלע. שוין, דאס איז עס, מ'האמער זיך גוט איינגעבעט, נאר וואס, די אמעריקאנער באפעלקערונג, און בכלל די גאנצע וועלט זעהט שוין ווי פאלש אלע גאווערמענטס זענען, ס'ליגנט מיט בלאף מיט אלעם, איז ממילא דער עולם גייט אנהייבן צו טראגן גאנס, דער עולם, איך טאר עס נישט זאגן ווייל נישט וועט מען זאגן איך האב אנגערייצט אז מ'זאל טראגן, ניין מ'זאל נישט, חס ושלום, אין די סטעיטס אין אמעריקע ווי מ'טאר נישט זאל מען עס נישט האבן, נאר דארטן ווי מ'מעג. אין די סטעיטס אין פלארידע צו כדומה ווי מען מעג דער עולם וועט אנהייבן צו גיין מיט גאנס, קוק אהער מען האט געשאסן א איד אין מיאמי אין נארט מיאמי ביז צום היינטיגן טאג ווייסט מען נישט ווער עס האט עס געטוהן מען האט געשאסן שטארק ווייסט מען נישט ווער עס האט עס געטוהן איך רייץ אן די משפחה די גאנצע צייט מען זאל גיין צום דיסטריקט אטוירני ער האט זיך שוין געטראפן מען האט צוגעזאגט מען וועט ארעסטן שוין, בקיצור קומען זיי ארויס זענען העפי זאג איך און אז מ'וועט ארעסטן וועט ארעסטן א פאלשע מענטש, מ'האט דאך ארעסטעד ביי חזקאל שאמעס און ביי דעם לייזער פאללאק האט מען ארעסטעד פאלשע מענטשן, וואס האסטו מיט דער מ'האט שוין ארעסטעד איינעם און נאר ווען מ'איז געוואויר געווארן אז ס'איז שקר די גאנצע זאך ער האט נאר געדרייווט, יו נאט גאנע געט דזשאסטיס רבותי ס'איז קאראפטעד אלע גאווערמענטס וואס ס'איז דא יעצט היינט. דאנערשטאג איז ארויסגעקומען א מורא'דיגע זאך, דער טאמפסאן איז אזא פארברעכער, ער פאקט איין צוויי מאל טשארלס היינס, ער האט יעצט עפעס געוואלט ארויסלאזן איינעם פון זיינע עפריקען אמעריקענס, וואס ער איז טאקע יא שולדיג, עה, אויף דעם חשבון גייט ער שוין יעצט ארויסלאזן יעדן, ער גייט עפענען די טיר און יעדן ארויסלאזן, און די אידן וואס זיי געבן אים אויך געלט גייט ער נישט אריינלייגן. ווייל לערן דיך אויס א כלל, ווען איינער נעמט געלט איז נישט קיין חילוק פון וועם ער נעמט, ער נעמט פון זיינע עפריקען אמעריקענס, פון אידן, דער מענטש איז אנגעפיקעוועט פול מיט געלט, דער מענטש נעמט געלט און ער טוט אלע קרומע זאכן, יעצט איז עס ארויסגעקומען היינט אין אלע צייטונגען, דער מענטש איז פינישט, ער איז אזוי ווי אלן דערשא. וויץ, שוין זאגט מיר דער שטארק אז גארנישט און מ'האט צוגעזאגט אז ביז אפאר וואכן גייט זיין אן ארעסט, כ'וועל דיר זאגן מ'קען איינזעצן שלמה אהרן קעלנער און אלן דערשאוויץ האט דאך די טעיפס פון שלמה אהרן קעלנער און מ'וועט זאגן אז ער האט געהארגעט שטארק, ער האט אזוי ער האט אזוי געהארגעט שטארק אזוי ווי ער האט געהאט צוטוהן מיט געבן געלט פאר די וויטנעסעס צו פאר די וויקטעמס, איז דאך א דזשאוק די גאנצע זאך, איך ווייס נישט וואס דא גייט געשעהן. זיי וועלן נאך איינזעצן שלמה אהרן און מען וועט נאך בעטן פון אלן דערשאוויץ ער וועט טאנצן אין קארט ער האט טעיפס ער האט טעיפס דו דרעק ליגנער וואס דו ביסט דו האסט טעיפס זיי האבן טעיפס ווי דו האסט געוואוינט מיט אנדערעידזשד גערלס מיסטער אלן דערשאוויץ וואט א שעים און יור סופאוזד טו בי א פרעסטידזשעס מען הא הא וואט פרעסטידזשעס יא רבותי ס'איז צרות איבעראל אידן פון פראנקרייך ערנסטע אידן כ'האב נישט געוויסט כ'האב הערערס דארט אויכעט קאלט מיך אפ און ס'זאגט מיר איך שריי אלץ די גאנצע צייט אז דער סאטמארער רבי און די אלע רבנים אין אונגערן האבן געקענט זיך ווען ראטעווען מיט זייערע קהילות נאר זענען נישט אנטלאפן און במילא בין איך איך רעד כאילו אז זיי האבן געמאכט א מיסטעיק ווייל ווען זיי לאזן ווען קומען אויף אמעריקע וואלטן שווערע מיליאנען אידן געקענט בלייבן לעבן פרעגן זיי מיך וואס זאלן זיי טון יעצט אין פראנקרייך זאלן זיי בלייבן דארטן צו אנטלויפן אויף ארץ ישראל ווייל ארץ ישראל מאכט יעצט א מואוומענט יעדער זאל דארטן קומען האב איך זיי געזאגט אזוי לאמיך דיר עפעס זאגן. היינט קענסטו בלייבן אין פראנקרייך אויך, דארפסט נישט פארן אויף ארץ ישראל, קודם כל ארץ ישראל איז זייער א מסוכנ'דיג פלאץ, ווערי ווערי מסוכן, איך פלעג אלץ זאגן איך פאר מיט לופטהאנזע, פרעגט מיך איינער פארוואס פארסטו מיט לופטהאנזע, זאלסטו נישט פארן מיט על על, זיי האבן גוטע פייער לעשער, זאג איך לאמיך דיר זאגן, על על האט די בעסטע פייער לעשערס, אבער זיי האבן א פייער, אז איך פאר מיט לופטהאנזע, זיי זענען גוט מיט די אראבער, זיי וועלן נישט טרייען צו באמבארדירן א לופטהאנזע פלייט, לופטהאנזע פלייט איז אריינגעפארן אין א וואנט אמאל, אבער. עס איז נישט געווען אז מען האט עס געהאט א באמבע אויף עס, אבער כ'האב מסביר געווען אזוי, וואס דארף איך פארן ווי ס'איז דא א פייער און האבן א גוטן פייער לעשער, איך פאר ווי ס'איז בכלל נישט דא קיין פייער. די זעלבע זאג איך פאר די אידן אין פראנקרייך, עטס ווילטס אוועק פארן פון פראנקרייך, איך האלט מען דארף נישט אוועק פארן, אין יעדן פלאץ אין די וועלט ביסטו היינט איינגעשטעלט, נישט נאר אז דו ביסט א איד נאר אפילו דו ביסט א קאטאליק ביסטו אויך איינגעשטעלט, און אפילו דו ווען דו ביסט א מוסלים ביסטו אויך איינגעשטעלט, ווייל די מוסלימס געבן נישט קיין הוט אבאוט זייערע ברידערס. איז במילא ביסטו איבעראל איינגעשטעלט, ס'איז נישט ווי אינדערהיים אז דו וואלסט אוועקגעפארן פון יוראפ וואס היטלער האט געטארגעטעט אידן וואלסטו ארויסגעגאנגען פון זיין טארגעט, נע ס'איז אנדערש אביסל, און נאכדעם ווען אמעריקע לייגט זיך נישט אריין מיט די כוחות, די דייטשן זענען שוין געווען דא אין קענעדע, און ס'קען זיין זיי וואלטן געטארגעטעט די אידן נאכדעם אין אמעריקע אויכעט, אבער ס'איז געווען א הצלה פורתא פינף יאר, צען יאר, קודם ביז דערווייל איז דא א הצלה פורתא. היינט איז די מלחמה אנדערש, ווי דו גייסט אין די גאס איז יעדער ארום דיר א חפץ חשוד אז ער גייט דיך הרג'נען. דאס איז אלץ געקומען ווייל אונז האמיר דעם אייבערשטן געשפיגן אין פנים, און מיר האמיר גענומען, יעדעס קינד האמיר אים גענומען, געטון מיט אים וואס מיר האמיר געוואלט, עד כדי כך אז יעדער געווארן א חפץ חשוד האט דער אייבערשטער געזאגט איך וועל ענק מאכן אזוי מין נישט באקוועם אז עטס וועט זען יעדער גוי ער גייט אין די גאס א חפץ חשוד ער זאל דיך שיסן, זאג איך די אידן אין פראנקרייך איז דארפסט נישט לויפן ביסט איבעראל אינעם זעלבן געפאר, נאר וואס? א. טאמער דארפסט לויפן זאלסטו זיכער נישט לויפן אויף ארץ ישראל, זאלסט לויפן עני פלאץ אין די וועלט. פארוואס? ווייל סוף כל סוף ארץ ישראל האט גוטע פייערלעשער, א גוטן מיליטער, די סטרא אחרא שפילט זיי צו אלעס, איך בין מסכים, איך זאג נישט, איך זאג נישט אלס כוחי ועוצם ידי, זיי לייגן אריין כוחות אין דעם ווייל זיי ווייסן זיי זענען איינגעשטעלט, באט וואן דעי העט זיך אדורכברעכן א מעידזשער דורכברוך וואס די אראבער וועלן אטאקירן ארץ ישראל ביטערליך חלילה. און דעמאלט וועסטו זען אז דער אייבערשטער פירט זיין וועלט און מען קען זיך נישט מיט אים ארומשפילן, אבער למעשה אויף ארץ ישראל זאלסטו זיכער זיכער נישט פארן, יו סטעי עוועי פראם דער, ס'איז גוטע פייער לעשער אבער ס'ברענט א פייער, פאר עני פלאץ אין די גאנצע וועלט, עני פלאץ, אבער דו ביסט איינגעשטעלט איבעראל, לערן דיך אויס, מיר האמיר אזויפיל געשפיגן דעם אייבערשטן אין פנים, האמיר געטון זנות, מיר האמיר געמאכט כותבין כתובה לזכר, יעצט איז פעיבעק טיים, יעצט איז די צייט, ס'זעהט אויס אזוי ווי פארן דור המבול, ס'דא א מענטש וואס ער הייסט נח און דער אייבערשטער האט אים געזאגט קץ כל בשר בא לפני, איך גיי אונטערברענגען, גיי בוי א תיבה, איי רבותי יעדער זאל זיך טרייען צו באהאלטן אין א תיבה, די תיבה איז תשובה, תשובה, תפילה, צדקה, מ'וועט זיך באהאלטן אין די תיבה, כולי האי ואולי וועט מען נישט פארכאפט ווערן אינעם עוון הדור, ווייל ווען ס'איז דא זנות איז. אנדרלמוסיא באה לעולם והורגת טובים ורעים די טובים נאך פאר די רעים איז במילא דארף מען זייער זייער מתפלל שטארק מתפלל זיין פארן אייבערשטן און מען זאל זיך נישט פארלאזן אויף גארנישט און מען דארף תשובה טון מען דארף גיין צו אלע צייטונגען זאגן אונז זעמיר נישט פון די געי אונז האלט מען נישט דערפון און אפילו די גאווערמענט וועט זאגן מען טאר נישט ווייל דאס איז דיסקרימינעישן מ'וועט דיך איינזעצן העי ביג דיעל אידן האבן זיך געלאזט הרג'נען ס'האט געבלוט פון אונז דער אייבערשטער וועט נישט קענען אנפילן ווען ער וועט ארויסנעמען אלע וואסערן פון אלע אושענס וועט ער נישט קענען אנפילן וויפיל אידיש בלוט אונז האמיר געגעבן פארן הייליגן באשעפער למען כבוד שמו יתברך, סאו אונז האמיר יעצט א פראבלעם אז מ'וועט אונז איינזעצן פארוואס ווייל דאס הייסט אז דו ביסט נישט מיט די געי און דו ביסט נישט מיט די מנוולים, העי! ביג דיעל! כ'וויל ענק עפעס זאגן, יעצט מעג מען זיך שעמען, ס'איז דא עפעס א גוי האט נישט געוואלט מאכן קעיק פאר אזא מערידזש ווייל ער זאגט איך בין א קעטליק, האט מען אים איינגעזעצט, זאגט ער לייג מיך אריין אין דזשעיל, הו קעירס, ער איז געקומען אין פראנט פון דזשאדזש, די דזשאדזש האט אים געזאגט דו ווייסט דו האסט געטון אן עוולה, זאגט ער פאר וועם? פאר די גאווערמענט? זאגט ער אונז האמיר א הייער אטאריטי, אונז דארף מען ענטפערן פארן באשעפער, דאס איז א גוי, א גוי גייט זיך מוסר נפש זיין, וואו זעמיר אונז, די אגודה, סאטמאר, פאפא, די אלע דר'ערטליגערס, די ארג. א בעלט שמעלט, די אלע האבן גענומען געלט, און די אלע זענען שולדיג אין די אלע מנוול'ישע זאכן. סאו פעמילי שטארק, איך לאך ליידער פון ענק, ס'טוט מיר וויי ענקער מצב, אבער דאס איז א דזשאוק וואס דא גייט פאר, עטץ האטס א חשבון אז טאמפסאן וועט ארויסקומען מיטן אמת? משה טעראריסט האט דאך אים שוין געגעבן געלט, און דער אנדערער שלעזינגער האט דאך אים שוין געגעבן גרויס געלט ווען ער איז געלאפן. הי עינט קאמינג אוט וויט עניטינג, וואטש ענד סי אז ר' שלמה אהרן קעלנער וועט מען נאך אינדייטן אז ער האט גאר געטוהן די מעשה רציחה, וואטש ענד סי, און ער וועט נאכדעם קענען פרואוון נאך צוואנציג יאר ארום אז ער איז גאר געווען אין הוידענאנאש דעמאלטס. פאר הו קעירס, דא איז לאו ענד ארדער, מען ברענגט איינעם, מען זעצט. אים איין און יעדער שמייסט אים און קוקט אים אראפ און נאכדעם זאגט מען אה סארי די גאווערמענט האט געגעבן זעקס א האלב מיליאן דאלער האהאהא א דזשאוק די גאנצע לאו סיסטעם עניוועי איך זאג דיר נאכאמאל שלמה אהרן קעלנער האט געהארגעט דעם שטארק און טאמער ווילט עטס וויסן די פרוף איך האב פרוף איך ווייס איך זאג נישט אן א פרוף אז מען קען מאכן א לאו סוט אלן דערשאוויץ האט איבערגעלאזט די די טעיפס דארטן אין דעם אינזל ווי ער איז געווען ווען ער האט געוואוינט מיט די מיינער גערלס, סאו אז עטס וועטס אהערברענגען די מיינער גערלס מיטן אינזל מיט איילענד עשעוויץ וועטס עטס טרעפן אלע טעיפס ער האט דאך געטאנצט אין קאורט איי העוו טעיפס. ס'קען גאר זיין אז חזקל שאמעס האט אים געהארגעט. איי ער לעבט שוין נישט צוואנציג יאר? די זעלבע איז דאך מיט דעם לייזער פאללאק השם ינקום דמם, ער האט דאך עס אויך נישט געטוהן. עס איז א דזשאוק, אונז לעב מיר אין א דזשאנגל, אונז האמיר געוואלט אזוי לעבן און האמיר עס דערלעבט, יא האמיר עס ברוך השם דערלעבט. בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותו, אונז זענמיר אין דער ארדענונג. רב שלמה'ן, איך זאג דאס נאר סארקעסטיקלי, איך האב נישט קיין דאובט אז דו ביסט נישט אינוואלווד אין דעם, נאר דו ביסט אזוי אינוואלווד אין זיין רציחה פונקט ווי דו ביסט געווען אינוואלווד אין צאלן געלט פאר וויטנעסעס מיט וויקטימס, סאו דאס איז די דזשאוק. און נאך א זאך, ס'פאלט מיר ביי יעצט אינמיטן רעדן א מורא'דיגע זאך, איך ווייס ווער ס'האט געהארגעט שטארק, ברוך מרדכי לעבאוויטש, כ'האב מורא אז אלס בחור האט ער אים מאלעסטעד. ער האט זיך יעצט אליין גענומען די לעבן, ס'איז דאך גאר ער האט זיך אליינס גענומען די לעבן, ער האט אליין געדרייווט די ווען אויך, האט זיך אליינס אריין געווארפן אין דעם גארבידזש בעג אויך דארטן אין דעם בין גמור די מצב ווערט אינגאנצן גאר אנדערש, און עס קען זיין ניין, קען זיין האט אים נישט מאלעסטעט, קען זיין האט אים סתם געהארגעט, פארוואס? דעטס פאר יו טו פיגער אוט. ס'איז אזא דזשאוק די גאנצע גאווערמענט מיט די לאו סיסטעם, און וועגן דעם קומען די אייסיס אריין, דער איז נאו לויאלטי, נישטא קיין שום לויאלטי אין ערגעץ היינט, אלע גאווערמענטס זענען קאראפטעד. און איך זאג פאר די אלע אידן וואס זיי ווילן אנטלויפן פון למשל פראנקרייך, די אמעריקאנער גאווערמענט שפילט דאך א געים אז ער איז גוט צו די סיטיזענס און ער געבט אבאכט אז מען זאל זיי נישט רודפ'ן פאר גארנישט אויף די אידן, אזוי זאגט ער, יעצט יוראפ שפילט אויך די געים אבער יוראפ וועט שנעלער נמאס ווערן ווי די אמעריקאנער, ס'איז נאר דא א מזל אז די אייסיס חברה ווילן הרג'נען דעם גוי פונקט ווי דעם איד, אבער נישט וואלט דער גוי שוין מקריב געווען דעם איד אויף דעם מזבח, נאר וואס? אזוי פירט דער אייבישטער יעצט אז מען רודפט דעם גוי אויכעט, ווייסט שוין דער גוי נישט וואס צו טון, אבער דער אמעריקאנער וועט האלטן די שטריקל די לענגסטע, צו זאגן אז ביי אים וועט ער אבאכט געבן אויף די סיטיזענס, די אייראפעער גייען ענק דאמפן זייער שנעל, וועגן דעם זאג איך ענק, אז עטס ווילטס ערגעץ אוועק גיין, גייטס געזונטערהייט, אבער נישט אויף ארץ ישראל. יעצט וויל איך ענק זאגן נאך א זאך, מען האט געכאפט, כ'האב ענק געזאגט ס'טוט זיך מיט אהרן'ס בית השחיטה'ס, א גאנצע מעשה, ס'איז געקומען דא פון ארץ ישראל שוחטים און זיי זאגן אז די חלפים האבן נישט געטויגט, זיי זאגן אנדערע זאכן איז מהודר, אוודאי אז דער בעל דבר האט שוין טרייפע פלייש לאזט ער דאך שוין זאלצן געהעריג, אלעס איז מהודר, אבער די חלפים האבן נישט געטויגט, יעצט האט מען שוין געזאגט אז מען קען אריינלאזן. זייער דיין זייער רב, דער לייכטאג עם וועט מען שוין אריינלאזן, ס'איז אסאך ווערט, ווערט א אויסגעבלאזענע איי, ווייל דעמאלטס וואס ס'איז געווען די פראבלעם מיט מאסקאווי דאק האט ער זיך אנגענומען פאר ר' אהרן, ס'איז איין גאנצע קייט פון נבילות און טריפות, רבותי דער בעל דבר שארפט זיין מעסער אויך אויף אונז פונקט ווי אונז האמיר געשארפט טרייפענע מעסערס אויף די בהמות און אויף די טשיקנס. טינגס, וי העוו טו בי ווערי קעירפול וואט וויער דואינג. יעצט כ'האב שוין לאנג געזאגט אז רובין איז אין ביזנעס זאל ער זיין אין ביזנעס ס'דארף זיך עפענען א שחיטה מהודרת נאר פאר די פרומע מענטשן די אפער טרי אדער פאר פערסענט מענטשן וואס זיי זוכן כשרות. ווען ס'האט זיך געעפנט סעקס אן פיפט עוועניו א טייערע סטאר. איז האט מען אים געפרעגט דאס פארקויפן קליידער פאר פֿינף צען טויזענט דאלער פאר וועם קעיטערסטו אין מאנהעטן נישט יעצט דאס גאוס בעק פארטי יערס עגאו האט ער געזאגט איך קעיטער פאר די אפער טרי פערסענט. עס דארף מען האבן א שחיטה פאר די אפער טרי פערסענט, נישט איינער זאל מאכן סטארס אלל אווער אמעריקע און פלעטבוש און איבעראל און געבן זיינע טריפות. מ'איז שוין יעצט געוואויר געווארן אז די פראבלעם איז געווען די שחיטה, איז געווען די מעסערס, מ'האט נישט געהאט כשר'ע מעסערס, מ'האט געדארפט האבן פראדאקשען, מ'האט געהאקט קעפ פון די טשיקענס און פון די בהמות. נאך א זאך, געדענקטס כ'האב גערעדט אפאר וואכן צוריק אז איין סקול האט מען צוגעשפארט די גאווערמענט ווייל זיי האבן נישט גענוג סעיפטי פיטשערס, זיי האבן נישט גענוג עקסטינגווישערס, זיי האבן נישט אן עקסטערע סטעירקעיס צו אנטלויפן, האב איך דעמאלטס געזאגט עטס זענטס רוצחים, עטס נעמטס אונזערע אידישע קינדער און שטעלטס איין אין א סכנה. יעצט פאלט מיר ביי נאך א זאך, נישט נאר די סכנה איז אז טאמער מ'וועט מוזן לויפן טאמער חס ושלום ס'דא א פייער, ס'קען זיין אז מ'וועט מוזן לויפן ס'וועט אריינקומען אן אראבער און ער וועט האלטן אין איין שיסן די קינדער און אז ס'וועט זיין והיה המחנה הנשאר לפליטה ס'וועט זיין ווי צו אנטלויפן און מ'זאל זיך רעטן און דאס לאמיר אונז צו און אהרן הייסט צדיק הדור הרב הקדוש והטהור אנבעליוועבל די גאנצע צרה וואס מ'טוט דא יעצט איז אזוי כ'האב ענק שוין אמאל געזאגט אז גאנץ אוסטראליע איז צוזאמגעשטעלט ס'געווען פארברעכער אין ענגלאנד מ'האט זיי נישט געוואלט האלטן דארטן קיין תפיסות איז נישט געווען האט מען זיי אראפ געשיפט מיט א שיף ביז אוסטראליע, שפעטער האבן זיי זיך צוזאם געזעצט און געזאגט וואס דארף מען אונז זיין דא פריזנערס, מ'האט געמאכט אן אייגענע מדינה און דאס איז אוסטרעליע, איך הער אז די זאלוינים האבן ארויס געווארפן אַכציק בחורים אווער אל, זיי זענען געגאנגען זיי האבן געמאכט א שבתון און געגאנגען, בלומענפעלד האט ארויס געגעבן צעטלעך נפתלי וואוי מ'טאר נישט און נפתלי אזוי ווי נחום ראזנבערג האט ער געלאכט אין פנים און אזוי ווי יעדער לאכט אין פנים, מ'לאכט דיר אויך אין פנים בחורים, לאטס ענק נישט ארויס ווארפן מאכטס אן אייגענס. עטס וועטס זעהן עווענטשעלי וועט עס אויפפיקן אסאך מאמענטום, זיי האלטן די בחורים ווי די קיען אין די שטאל צאמגעפושט און זיי געבן נישט קיין עדיוקעישן, מען שרייט נאר און מען טוט נאר, ס'איז א חורבן, און נאכדעם ווארפט מען ארויס דעם בחור, לאטס ענק נישט, גייטס ארויס, האטס אין בוידעם די גאנצע ישיבה, יעצט איז דא אין ארץ ישראל איז אויך געווען איינער פון די גרויסע סיקריקים דער קרויס, און ער האט אנגעשלאגן דעם קופשיץ וואס ער איז אן ערנסטער מורה הוראה אין די עדה. האט מען געוואלט ארויסלייגן א חרם, האב איך געהערט זאגן, איך נעם א דיסקלעימער, אז זיי זענען געזעסן און געזאגט מאכטס נישט קיין חרם אונז וועמיר אויסזעהן ווי אונז די רבנים אין אמעריקע זעהן אויס וואס נחום ראזנבערג האט זיי אראפ געברענגט דא איז אויך דא גענוג שמוץ אויף אונזערע רבנים האבן זיי געזאגט אונז גייען מיר נישט אנהייבן קיצור געבליבן מ'לייגט אים נישט אין חרם און צוויי וואכן שפעטער איז געגאנגען דער טעדי בער גייט אנגעטון מיט אזא גרויסן פעלץ מען רופט אים פעלצער רב איך רוף אים נישט פעלצער רב דעם טובי' חוטא זונטאג מאנטאג ווייל פעלץ ענדלט מיט בעלז. בעלזער רב איז אן ערנסטער מענטש ער איז א ליידיגייער עניוועי איז בקיצור דער טעדי בער גייט מיט א גרויסן פעלץ האט דער טעדי בער אים אויפגענומען האט אים געגעבן שלום און דא אין אמעריקע האט מען געזאגט כאילו מען זאל אים ארויסלאזן פון תפיסה עטס זענטס אזוי מעסד אפ איך ווייס שוין נישט וויאזוי מען קען ענק שוין צוריק שטעלן אויפן נארמאלן וועג. יעצט איז מיר אריינגעקומען א ידיעה איך ווייס נישט ווי ווייט אמת ס'איז איך נעם א דיסקלעימער אז אין ספינקע חדר דא אין פיפטי עיט סטריט האט מען היינט דאנערשטאג אויפגעפיקט א מלמד ער הייסט. פרידמאן, כ'ווייס נישט זיכער צו מ'האט אים אויפגעפיקט, אז ער האט געהאלטן די הענט ביי זיך אין הויזן טאש ווי מ'טאר נישט, צו ער האט עס געהאלטן ביי א יונגל אין הויזן טאש, צו ער האט אים סתם אומגעמאכט ווייל ס'איז דאך פרשת וארא, אה ס'איז וירא, ניין ניין וארא, איך לאז זיך נישט זיין אזוי צומישט, איך געדענק שוין אליינס, כ'מיין ביי וארא האט מען געכאפט שלעק און ביי וירא, עניוועי יעצט האלט מען פרשת וארא, עניוועי, סאו ס'פארט שוין פון מיר, פון זיך אליינס, ס'פארט שוין בעסער ווי איך האב געמיינט אפילו, ס'נאך דא היער ענד דער פראבלעמס אבער. אלעס וועט זיך אי"ה אויסטרעטען, זארגטס זיך נישט. יעצט כ'האב געוואלט זאגן נאך א זאך אז דער יחיאל בראנער דער דרערטליגער גייט נאך ווייטער אין די מקווה פון וויזשניץ און ער נעמט מיט דארטן אויך שרולי טעמפלער, מיסטער טעמפלער איך בעט נאכאמאל וויזשניץ עטס האטס א רב וואס ער האט נישט קיין שכל ווען מ'האט געטיילט שכל מ'האט געזאגט די ברעין האט ער געמיינט מ'שרייט א טרעין האט ער גענומען א לאקעל און ער איז אנגעקומען נאכדעם ער הייסט בן כשלום האגער המצרי איך בעט ענק זיין ברודער סרול האגער קען זיך נישט מישן ווייל ס'איז אינטערפירינג אין זיין ברודער'ס פראפערטי, ער האט נאך מורא אז בן כשלום זאל נישט קומען אויף מאנסי און וועלן דארט ווערן רעבע, איז למעשה וויל איך ענק זאגן עטס זאלטס נישט לאזן די חזירים דרייען זיך ביי ענק אין די מקווה, ספעשעלי פארטאגס, דארט נו א יונגל איז א רחמנות אויף אים. יעצט איז דא נאך א זאך, די גאווערמענט וויל ארויסגעבן אזאלעכע קארדס, איי די קארדס, זיי זאגן אז מ'זאל וויסן ווער ס'איז א ניו יארקער, לערנטס ענק אויס, די גאווערמענט מיינט דא נאר זייער אייגענע אינטערעסע, אזוי ווי זיי האבן געמאכט אז מ'זאל קענען דורכפארן ביי די. טאלס נאכדעם האבן זיי נאכגעקוקט ווער ס'האט וועלפעיר מיט פוד סטעמפס ווי ער פארט ווען ער פארט, טאמער דארף מען נישט מאכן אזא קארטל זאל מען עס נישט מאכן און נאכדעם דארף מען זיך שלאגן וואס גייט זיין שבת, מ'וועט עס דארפן טראגן אין די טאש, די אונגערישע אידן, די איסטערן יוראפעישע אידן ווייסן, זיי ליידן אלע יארן וועגן דעם אויף שבת, דארט מוז מען האבן אן איי די, א פאליס שטעלט דיך אפ, און טאמער האסט נישט זעצט מען דיך איין, און וואס טוט מען שבת? ס'גייט זיין לעבעדיג דא. יעצט נאך א זאך, דעם סקווערער שייגעץ, ס'איז שוין ארויסגעקומען אז ער האט געוואלט קויפן א סקול בילדינג אונטער די פרייז, און מען האט געטראגן פעיפערס פארן לויער, ס'איז שוין געווארן לעבעדיג, סא עטס גייטס ענק אויסלערנען. יעצט איז דא נאך א זאך, איינער האט מיר פארציילט אז דער קאסובער חזיר, דער קאסובער דאגי, מאכט האו האו האו ווען ער. שאקלט מאניע. ער איז געווען אויף א שמחה און ס'איז געווען געהעריג תערובות, תערובות אן א מחיצה, דו שייגעץ, דו מניוול, דו האסט געהאט א פראבלעם מיט מיין האטליין, מיין האטליין זאגט וואסערע א מניוול דו ביסט, איז ער איז געווען דארט און ער האט געזאגט א דרשה, מ'האט אים מכבד געווען ביי די שמחה, איי עס שטייט מ'טאר נישט זאגן שהשמחה במעונו ווען ס'איז דא תערובות, אט די אלע זאכן און ועוד, איז ער דען א שומר תורה ומצוות, איז ער דען א ירא שמים, ער איז א שייגעץ א גארנישט, ער וויל זיך בויען א שול אויפבויען די קאסובער רביסטעווע, האט מיר איינער דערציילט, ער איז געווען ביי די טיר און ר' משה מנחם ווייס דער פאפער דיין איז דארט אויכעט געדארפט אריינגיין, ער האט געזעהן א תערובות הי וואלקט אוועי, קאסובער דאגי, זאג מיר דו האסט א פראבלעם געהאט מיט מיין האטליין? דו לאו לייף וואס דו ביסט. יעצט כ'האב ענק שוין געזאגט אז דער וואלמארק האט געפליעד גילטי און ס'שטייט אים צו זיצן פופציג יאר. איר הערט וואס דא טוט זיך? די גאווערמענט וויל אפילו נישט אז מען מעג געבן אים א פלי בארגען. יעצט, דאס אז ער העט זיצן איז פון די קליינע זאכן, ס'איז דא אזויפיל ממזרים יעצט אויף די וועלט. איז אין לעיקוואד האט מען ארויסגעשטעלט א צעטל בני הישיבה מבקשים ללמוד ולהתפלל עבור הרב מרדכי גימפל בן חיה אביבה הנמצא בסכנה גדולה. ס'איז נישט א נמצא, ער האט זיך אריינגעשטעלט דערין. ער איז א איד א מולטי מיליאנער, אן איידעם ביי א מיליאנער פון די גרעסטע רייכסטע אידן וואס האבן געלעבט אפאר יאר צוריק. און ער האט נאך געדארפט כאפן אפאר דאלער פון פאלשע גיטין. עניוועי, דער מרדכי גימפל בן חיה אביבה, דאס איז דער שייגעץ וואלמארט. און דאס איז אין BMG, בית מדרש גבוה אין לעיקוואד. און אונז זאלמיר מיט די חברה האנדלען, אונז זייער מיט צו רעפרעזענטן מיט די אגודה, מיט לעיקוואד, מיט צוויבל, און ער העט אונז זאגן וואס אונז מעג מיר און וואס נישט. יעצט האב איך געוואלט זאגן, ס'איז אריינגעקומען נאך דריי וויכטיגע ידיעות. איין ידיעה איז, עטס געדענקט ס'איז דא איינער קנעפלמאכער וואס. עס האט מטמא געווען אזויפיל קינדער. אין צפת אין די תלמוד תורה פון ברסלב, הרב קעניג'ס תלמוד תורה האט ער מכשיל געווען דארטן אסאך קינדער. איז אנטלאפן אויף לונדון און דארט לערנט ער מיט קינדער, בקיצור מען וויל מען זאל ברענגען עדות צו ס'איז געווען כמכחול בשפופרת צו נישט בשפופרת ס'איז גוט, איך הער זאגן ער דרייווט א קאר, ער האט געהאט דארטן עפעס א פאנטשער און א פאליס האט אים אפגעשטעלט צו העלפן און האט אים געבעטן איידענטיפיקעישן. קעשן ווייל היינט איז יעדער א חפץ חשוד און ער האט אים גראד אויפגעפיקט האט אים געזאגט יו אר וואנטעד זעהט זיך אויס אז די גאווערמענטס האבן אויכעט א סיסטעם פון מאריך אף וגובה דיליה זיי האבן צייט עווענטשעלי דעל קעטש אפ מיט יו אזוי האב איך געהערט אבער איך נעם א דיסקלעימער איך האב עס נישט געהערט נאר סעקאנד הענד. און נאכדעם וויל איך ענק זאגן כ'האב געהאט איינעם אויפן האטליין אפאר חדשים צוריק בן שמעון ער איז געווען א גבאי אין צפת אין די ספרדישע שול, און ער האט געטאטשט א קינד און מ'האט אים איינגעזעצט, היינט האט ער באקומען אין ארץ ישראל צען יאר תפיסה, דאס איז קאנפירמד ווייל זיין זון זוכט שוין ווער ס'זאל קומען אים אונטערהאלטן אביסל אין די תפיסה, דאס האב איך פירסט הענד, למעשה האב איך זיי געזאגט אזוי ווי איך האב דאך מיר געקויפט א קרקע אין צפת צו ליגן דארט נו אפשר גיי איך דארטן בחיים חיותו אויכעט נישט איך זאל זיין על ולא תטמאו את ארצי אפשר קען איך ווערן גבאי אין דעם בית מדרש, עניוועי ס'פארט גוט. נאכדעם איז דא נאך א זאך, ווי איך האב ענק געזאגט ס'איז דא די מלכה לייפער איך רוף זי חי לייפליין, זי זוכט מען אין ארץ ישראל, מ'גייט זי, מ'דארף זי, דיפארטירן אויף אסטרעליע, כ'ווייס נישט פונקטליך צו מ'האט זי שוין דיפארטעט צו נישט, איך הער זאגן אז איר משפט האט זיך שוין אנגעהויבן און ס'גייט ווערן פרייליך. יעצט זי האט א טאכטער די מלכה לייפער חי לייפליין רוף איך זי. די דר'ערד-ליגער, די זונה, די וואס האט אפגעהארגעט סאך אסאך קינדער אין אוסטראליע ווען זי האט געלעבט אויף א וועידזש פון הונדערט פופציג טויזענט דאלער, האט א טאכטער, וואס די טאכטער הייסט עס אז מען גייט זי יעצט אויפנעמען אין צפת ביי דעם פריד, פריד האט א תלמוד תורה וואס מען רעדט דארטן נאר אידיש, זייער א פיינע תלמוד תורה און זייער א פיינע מיידל סקול, און די חי לייפליין'ס טאכטער וועם מען וויל אויפנעמען זי האט א מומע וואס זי פירט יעצט די סקול דארטן ביי דעם פריד, למעשה איז עס איר זייער שווער, איז וויל זי עס איבערגעבן יעצט פאר חי לייפליין'ס טאכטער, פאר מלכה לייפער'ס טאכטער, און וויל איך אים בעטן, מיסטער פריד דו באקומסט געלט פון אמעריקע, איך קען דיינע גרויסע תומכים, הערשל וועבער מיט נאך סאך אנדערע, איך גיי זיי זאגן זאלן אפשטעלן די תמיכה טאמער נעמסטו אריין די פארשוין אז זי זאל פירן דיין מיידל סקול, זי האט געזען ביי איר מאמע ראו ראינו און זיי האבן געזען ביי איר מאמען אז מען דארף מטמא זיין אידישע טעכטער, איך טראסט איר גארנישט, איך האלט אז זי איז מסתם אויכעט געווען מאלעסטעד פון די מאמען ווייל נישט נאר אנדערע מיידלעך האט זי געטאטשט האט זי געטאטשט איר אייגענע אויכעט און ולהרחיק מן הכיעור מן הדומה לו. איך וויל דיר זאגן בערל פריד אז דו ווילסט נישט אז מען זאל ארויסגיין אין א מלחמה קעגן דיר זאלסטו זוכן אן אנדערע, פרוי זאל פירן די מוסד, סאיז דא גענוג פרויען, און דו קענסט נעמען צוויי פרויען, מ'וועט דיר געבן געלט פאר צוויי פרויען, באט דאונט טאטש משפחה פון אזא מין שמוציגע אפברינגינג און פון אזא הויזגעזינד, און דאס בעט איך דיך מיט שיין און בערל, טאמער דארף איך מאכן א מלחמה, דו ווייסט דאך איך האב נישט קיין מורא, איך בין דאך עניוועי א פארלוירענע, דו ווייסט אז קיין שול וואו צו דאווענען האב איך שוין נישט זיבן יאר, איך האב שוין נישט געהערט קדיש און ברכו זיבן יאר, און איך בין פארלוירן. אבער דער מישען וואס איך טוה איז וואן האנדערט פערסענט אן טאפ און ס'געווינט. דער טאמפסאן האט געמיינט ער וועט זיך שלאגן מיט מיר, ער וועט גיין טאנצן מיט שלעזינגער'ס געלט און מיט משה טעראריסט משה אבות המוסרים'ס געלט, די אלעס וואס מ'דרייט אן אין די צייטונג מיט די אלע וואס ער לאזט ארויס, אלעס! בין איך ברוך השם ביהיינד די האול טינג, איך לויף צו די פאלעטישענס, איך לויף צו די צייטונגען, איך זאג זיי אינוועסטיגעיט דיס אינוועסטיגעיט דעט, איך האב זיי געזאגט דו האלטסט ער גייט ארויסלאזן נאר זיינע ברודערס די עפריקען אמעריקענס די וואס איז טאקע דארטן אומזינסט, ניין ער גייט ארויסלאזן ווער ס'האט געלט, זיי האבן אויך געלט, די עפריקען אמעריקענס האבן אויך געלט, און ס'טוט זיך, טאמפסאן גייט אראפגיין מטה מטה כשהם יורדים יורדים עד למטה, די זעלבע דא אויך דא וועט נאך ווערן ארדענונג, מ'וועט נאך קענען קומען פאראויס מ'וועט נאך איינזעצן יעדן, מ'גייט אויפפיקן יעצט בקרוב אויכעט איינעם, ווען דאס וועט קלאפן היסטערי איז עס א גרעסערע באמבע ווי לייזער בערלאנד, וואטש ענד סי, און דאס איז דא ביי אונז, נישט נאר אין ארץ ישראל. סאו עניוועי, לאמיר ווייטער מתפלל זיין צום אייבערשטן עס זאל פארן גוט און דער אייבערשטער וועט אונז אם ירצה השם העלפן. דעס איז געווען נאר צוגעלייגט אן עמורדזשענסי, און יעצט קומט דער געהעריגער שיעור. טראגטס געדולד רבותי, ס'איז אביסל א לאנגער שיעור. יעדער האט געהערט וואס איז געשעהן אין פראנקרייך, א ביטערע אומגליק, א בלוט באד געווען, די צייטונגען שרייבן פעריס וויל נעווער בי פעריס עגעין, און אידן דארפן אנהייבן צו טראכטן פארוואס איז דאס געקומען. די ערשטע זאך דארף מען פאררעכטן איז די מקוואות, איך האב דארט אסאך געארבעט מיט מקוואות, ס'איז געווען וואס זענען געווען פסול דאורייתא, ס'איז געווען וואס זענען געווען בדיעבד כשר, כ'האב געטוהן וואס כ'האב געקענט, אין איין שטאט איז געווען צוויי מקוואות פסול דאורייתא, ביידע זענען געווען פסול דאורייתא. און ווער איז געווען דער רב? ס'איז דא דער שלעזינגער, דער גרויסער זאגער דא אין מאנסי, זיינס א ברודער. א קל און א ריק, כ'האב נישט געזען נאך זיין גלייכן. על כל פנים, בין איך אראפגעפארן און ס'איז געווען א יונגערמאן א ספרדישער געקומען אויף לעיקוואוד שנארן געלט, ווייל די חברה דארט האבן נישט געוואלט געבן געלט, זיי האבן געוואלט ווייזן אז ס'איז יא כשר. עניוועי, ס'איז געווען פסול וואס פסול קען זיין. די רעגן וואסער איז געקומען אויף די פלאר, יעדער האט עס געקענט אנרירן, ס'האט געקענט דורכגיין כלים, ס'האט געהאט אזעלכע שטיינער אויף די פלאר פאר שיינקייט, און ס'איז דורכגערינען די שטיינער וואס יעדע שטיין האט א בית קיבול אין אלע זייטן און ס'איז נישט געווען מחובר אפילו. דער אמת איז, דא אין קלויזענבורג אין ניו דזשערסי אין יוניאן סיטי איז אויך דא אזא מקווה וואס ס'איז אריינגעקומען די וואסער דורכן דאך, עס איז אראפגעפאלן נישט דורך צינורות נאר געפאלן אויף דר'ערד, איך בין נישט געווען ווען מ'האט עס אנגעפילט, דאס האט מען אנגעפילט נאך מסתם אין די צייט פון דברי יציב'ס, אפשר נאכדעם נאכאמאל. ס'איז געווען אסאך גארביטש אויף די פלאר, ס'איז אויך געווען לויזע שטיינער, ס'איז געווען בית קיבול'ס, כ'מיין ס'איז א פלאר פון א בעק יארד ווי ס'איז דא אלע מיני שמוץ, האב איך זיי דעמאלטס געבעטן אז זאלן מאכן זיכער אז מ'בויעט א נייע מקווה, ס'איז געווען אפילו א איד וואס האט געוואלט געבן דאס געלט, ס'איז געווען אלעס שוין ערלעדיגט. שפעטער האט זיך אנגעהויבן דא די מעשה מיט דעם חרם און דער זווילער רבי דער פון ניו דזשערסי ער האלט דאך מיט מיט סאטמאר ער מוז דאך לעבן גוט ווייל ער קומט דאך אן אנדערטהאלב מאל א שבת אין א יאר קומט ער דאך דא אויף בארא פארק און ער קומט איין מאל אויף וויליאמסבורג מוז ער דאך קענען פירן א זווילער טיש און ממילא האט ער נישט האט ער זיך דעמאלטס מרחק געווען, איך פלעג ארויספארן און מאכן די מקווה אין קאניאנגא לעיק, איך פלעג באצאלן פון מיין געלט אפילו פאר די גוים, אלעס, איך האב קיינמאל נישט געבילט דערפאר, ווייל כ'האב געזען אז ער פאלגט, האב איך געקענט באשטיין, נאר אזוי ווי ער האט זיך געמוזט צושטעלן צו די סאטמארע חברה ווייל ער פירט דאך דא א טיש, איז במילא האט ער האט ער מיך שוין נישט אויפגענומען, די רעבעצן האט מיך שוין נישט אריינגעלאזט, ש ס איך ברויך עס נישט האבן, איך שפאר מיר אריין בערך טויזנט פופצן הונדערט דאלער יעדעס יאר. שטאטס עס אויסצוגעבן אויף קאניאנגא לעיק אליין, יעדעס מאל איז געווען תיקונים, ס'איז איבעראל דא תיקונים, דעם דאך מוז מען אייביג פאררעכטן, איך האב באצאלט פאר דעם, איז במילא אינטערעסירט מיך נישט, ער קען טון וואס ער וויל, און ער זאל נישט האבן א כשר'ע מקווה. יעצט, זיי שרייען אבער ביים דברי יציב איז געווען די זעלבע מקווה, זאג איך אים אלעס איז פיין, אלעס איז וואויל, ס'איז אייביג דא, מענטשן האבן מער געלט, און מ'קען אייביג פאררעכטן און מאכן בעסער. און חוץ פון דעם בין איך דאך נישט דא געווען ווען די דברי יציב האט קאלעקטעד די רעגן וואסער, כ'האב דאך נישט געזעהן וויאזוי די פלאר האט אויסגעזעהן, היינט איז עס פול מיט שמוץ און מיט שטיינער און מיט אלעם. ס'איז נישט וויכטיג, די אלע טענות איז ביי מיר נישט וויכטיג. למעשה האב איך עס אים געוואלט בויען א שיינע מקווה און איינער האט געוואלט באצאלן די געלט, דער סוף איז געווען ער האט זיך מרחק געווען ער איז געבליבן אן א מקווה, איך בין נישט געבליבן אן א פרנסה ווייל איך האב ביי מקווה'ס נישט גענומען קיין געלט. ער איז געבליבן אן א מקוה געקענט האבן די שענסטע מקוה דארט אין יוניאן סיטי, דער אייבערשטער האט זיי געהאלפן ס'דא אסאך מענטשן וואס זענען אינוועסטעד דארט אונטן אין וויהאוקן די אלע די גאנצע אושען פראנט די האדסן ריווער זענען געווארן מולטי מיליאנערן נאר וואס הער אויס אויב סאטמאר איז באלעבאס אויף די וועלט איז סאטמאר באלעבאס אויף די וועלט דאס זאגט אליהו הנביא. אם השם האלוקים לכו אחריו ואם הבעל לכו אחריו. עניוועי. די זעלבע מין איז געווען דארטן אויכעט אין פראנקרייך, ס'איז נאך געווען ארגער ווייל ס'איז געווען ספעשל שטיינער געלייגט דארטן און ס'האט געמוזט דורך גיין די שטיינער, ס'איז נישט וויכטיג. כ'האב מיך ארום געקריגט און איך בין געגאנגען און כ'האב אנגעדרייט. נאכדעם איז געקומען די בני תורה איז דארט דא א כולל, האבן זיי געפרעגט דעם שלעזינגער דער וואס זיין ברודער זאגט דא אין מאנסי מגידות, האבן זיי אים געפרעגט וואס זאגסטו צו דעם מקווה? ס'איז דא איינער ראזענבערג זאגט אז ס'איז פסול דאורייתא, האט ער געזאגט. בני תורה זאלן עס נישט נוצן? פרעגן זיי וועיט ע מיניט, די מקווה האלט שוין אן צוואנציג יאר, יעצט האסט דיך דערמאנט אז בני תורה זאלן עס נישט נוצן? איך מיין אויב ראזענבערג קומט נישט, און גראדע די מקווה דארטן ווי מ'האט זיך געטובל'ט, כ'האב ענק שוין פארציילט אמאל, ס'האט אפילו נישט געהאט דעם קלענסטן שיעור מקווה, ס'האט געהאט זעקס הונדערט ליטער וואסער, ס'האט נישט געהאט קיין שיעור מקווה אפילו, און דער רב דער ספרדישער איז געווארן א רב אין לאנדן, ער איז. קומען צו פליען, ער האט מיר געוואלט ווייזן אז איך בין נישט גערעכט, ער האט גערעכנט דעם בארד ביז אויבן, און איך האב געוויסט אז מען רעכנט נישט נאר ביז צום לאך, ווייל נאכן לאך איז דאך שוין נישט דא קיין וואסער, ס'איז דא לופט, איז ער צאמגעפאלן, ער האט גע'חלש'ט, ס'איז א גאנצע מעשה, איך וועל נאר נישט זאגן די נאמען פון די שטאט, ווייל מענטשן נעמען פון דארטן שידוכים, זיי אלע בני נידה. און זיי האבן געטענהט אז דא איז געקומען דער רב הורוויץ, בין איך אראפגעפארן אויף הערצאך און געפרעגט הרב הורוויצ'ן, דו קענסט דעם מקווה? זאגט ער ניין, איך פלעג קומען אויף וויקעישן אין יענע שטאט, און איך פלעג מיך דארטן טובל'ן, פאר מיר, נישט פאר מיין ווייב, פאר מיר האב איך מיך געטובל'ט, און ווען איך גיי אין א מקווה און מען לאזט מיך אריין זיך טובל'ן, בפרט נאך ווען ס'איז א מענער מקווה גיי איך נישט בודק זיין די מקווה, זאג איך אים ניין יענץ איז געווען א פרויען מקווה, זאגט ער האט אפילו דאס נישט געוויסט, ער האט געוויסט מען געט אים די שליסל אז מען לאזט אים גיין אין די מענער מקווה, עניוועי, די אלע זאכן איז מיר נישט וויכטיג, למעשה מען קען אלעס היינט פאררעכטן און מאכן שיין, און אז עטס ווילטס נישט קיין צינורות, איך האב דעמאלטס געזאגט פארן זווילער רבי'ן, אז דו ווילסט נישט קיין צינורות און מיר מאכן סעמענט, דאס איז דרך בנין, אויב דאס איז נישט כשר איז קיין שום מקווה נישט כשר, ווייל יעדע מקווה אין דער ערד איז דרך בנין, זאגט ער ביסט גערעכט, עניוועי, ס'איז גארנישט, איך האב נישט קיין שאדן געהאט, אויב איינער האט שאדן געהאט, איך האב אפשר יא שאדן געהאט, ווייל ס'האט מיך געקאסט דאס פארן און דאס קומען, איך האב דאס אויך נישט גענומען ביי זיי געלט, ווייל עס האט מיך געקאסט אפאר טויזנט דאלער משך די יאר צו בויען, באט. איט דאזענט מעיק א דיפרענס, ס'איז כדי בזיון וקצף, זיי האבן גערודפ'ט אייביג דעם קלויזענבארגער רב די סאטמארע חיות און יעצט האבן זיי אים אזוי גוט צופידלט אז ער קען נישט מאכן א נייע מקווה פ אדער פארעכטן כ'האב געוואלט פארעכטן די אלטע קען נישט פארוואס ווייל ער קען שוין נישט האנדלען מער מיט נחום ראזענבערג פיין סאו ס'וועמענס שאדן עניוועי. למעשה איז אין פראנקרייך געווען די זעלבע פראבלעם, בין איך פון דארטן, איך בין שוין דארט בין איך ארום געפארן אויף עטליכע אנדערע מקוואות, איין מקווה קום איך אן צום ראש הקהל, זאג איך אים דיין מקווה פסול דאורייתא איך וויל עס דיר פיקסן, זאג איך אים ס'עט דיך גארנישט קאסטן איך וועל נעמען אלע קאסטן אויף מיר, ענפערט ער מיר ס'איז גוט געווען ביז יעצט ס'עט זיין גוט ווייטער איך וויל עס נישט טאטשן. נאכדעם געווען נאך א שטאט וואו איך בין געגאנגען איז געווען טולוז, אויך געווען א פסול'ע מקווה, דארט איז געווען פאר צוויי דריי יאר צוריק האט מען געשאסן דריי אידישע קינדער, עטס זאלטס וויסן איין זאך, א מקווה שטייט פון חפץ חיים און פון אנדערע איז די שמירה אויף די שטאט, דאס היט די שטאט, אז די מקווה איז כשר איז אלע מזיקים גייען אוועק פון די שטאט, איך געדענק איך בין געווען ביי רבי הלל פעווזנער ער איז אין פאריז און ער האט מיר געוויזן ער האט עטליכע מקווה'ס, איך האב געזען די ערשטע מער האב איך נישט געוואלט זען ווייל איך האב געזען ער איז א גאון עולם ער האט געקענט מקוואות דורך און דורך און ער האט גוט געבויעט. האב איך אים געפרעגט רבי הלל און וואס איז מיט די אנדערע דאך דא אסאך מקווה'ס, זאגט ער די אנדערע לאזן מיך נישט אריין, כ'האב געבויעט אינעם ניינטן באצירק דאכט דאכט זיך מיר איז געווען ניינטן אדער די צוועלעפטע דארט איז דא די טעלעוויזשען סטעישען האב איך געבויעט א מקווה פאר רב פינטא, ס'איז געווען א נייע מקווה כ'האב געבויעט, ס'איז דא אפאר כשר'ע מקווה'ס. ס'איז געווען איין מקווה ערגעץ אין א. אזוי ווי ביי אונז איז דא זומער אין די קעמפ איז געווען דארט א מקווה וואס ר' מאיר פויזן האט געבויעט כ'האב יענץ באקוקט און ביז איך האב געבויעט די מקווה ווי ס'איז געווען א מקווה חסר ס'האט אפילו נישט געהאט קיין שיעור האט מען גענוצט יענע מקווה ס'איז געווען א שלעפ א שעה מיט א פערטל אבער די בני תורה האבן זיך עס מסכים געווען צו טוהן סאו איך וויל זאגן פארן עולם דעם אייבערשטן קענט עטס נישט פאפן דער אייבערשטער ווייסט ווען ס'איז כשר און ווען נישט. און מען דארף אנהייבן איבערצופיקסן אלע מקווה'ס אין פראנקרייך, ווען נישט העט עטס ארויסגיין עקסעדעס עטס עטס. אזוי ווי ס'איז געווען בצאתי מירושלים האט אונז ארויסגעקאפעט פון ירושלים, אזוי העט זיין בצאתי מצרפת, פון פראנקרייך. מען העט ענק שיקן אויף אלע. ארבע קצות העולם. און די זעלבע וויל איך זאגן פארן עולם, מיינטס נישט אז אין אמעריקע קען דאס נישט געשען, עס קען געשען עני טיים. אמעריקע איז א טארגעט, ניו יארק איז די ביגעסט טארגעט, און ברוקלין איז אויך א טארגעט ווייל אידן וואוינען דא. דער מוסלים העט ענדערש כאפן קודם דעם איד און נאכדעם דעם קאטוילישן גוי, ווי קודם דעם קאטוילישן גוי און נאכדעם דעם איד. והא ראיה קוק ס'האט זיך אויסגעלאזט, ער האט געוואלט אומברענגען א צייטונג האט זיך עס אויסגעלאזט, אין א כשר'ן סטאר האט זיך אויסגעלאזט דאס בלוט. דאס איז וואס איך טריי ענק מסביר צו זיין, דאס קען געשען אין אמעריקע און אין ניו יארק און אין ברוקלין. אונז מוז מיר זיין סעיף, און אויסער דעם מוז מיר אונז טוהן צו פארעכטן אונזערע מקווה'ס, איך האלט מען דארף מאכן א נייע זאך, און איט העז טו בי דאן, מען דארף מאכן אז יעדער מענטש וואס ער וויל אריין גיין אין עני מקווה, אין א פרוי מקווה, זאל קענען אריין גיין, מען דארף מאכן, נישט כסדר ווייל סוף כל סוף מען ארבעט דארט, מען דארף מאכן לאמיר זאגן איין וואך וואס די וואך איז אופען פאר עווריבאדי טו לוק עט, ס'איז אופען פאר עווריבאדי, איך האב געזעהן א מקווה אין בארא פארק, וואס כדי מען זאל דייווערטן די וואסער פון איין פלאץ צום צווייטן, פון איין בור צום צווייטן, נוצט מען אזא קלעי, די קלעי טאטשט מען מיט די הענט, מען פארעמט עס און מען לייגט עס אריין דארטן ווי די וואסער רינט, האב איך געשריגן פאר יענעם רב, די קלעי איז א געהעריגע כלי בתלוש, און ער האט חקיקות, אלע וואסערן גייען דורך, און אפילו וואס ס'גייט נישט דורך איז דא אסאך שיטות אין די אחרונים, דער כסף משנה וכדומה, אז די גאנצע זאך ווערט א כלי לענין מקווה פסול, ס'איז דא אסאך דעכער וואס זיי טויגן נישט, היינט לאזט מען מיך נישט ארויף, רבי אברהמעלע כץ פלעגט מיך ארויפלאזן אויפן דאך, דער דיין האט איבערגעבויעט דעם דאך, איך זעה עפעס א קוימען און איך בין זייער נערוועז, איך ווייס נישט צו דורך דארטן גייט נישט דורך די וואסער, אין קאנטרי האט סאטמאר א מקווה די זאלוינים, זלמן לייב פיליפ האב איך שוין געבעטן צעניגע מאל האט ארויפגעלייגט א טשימני גייט ארויס אינעם מיטן דעם בילדינג, ס'האט א בית קיבול, ס'איז אייזן, דער רבי זאגט אז. כל היכא דאפשר להדר אטהרה מהדרינן, אה, דא דארף מען שוין נישט פאלגן דעם רעבן. דעם רעבן דארף מען נאר פאלגן ווען ס'קומט יענעם צו שעלטן און נאכצולויפן די ציונים. כ'האב געזאגט, ס'קאסט גארנישט, מינימום, ער קען דאס ארויסטראגן אינדרויסן פונעם דאך. נאר נאכדעם ווען דו טוסט פארמאכן דעם דאך זאלסטו אבאכט געבן ס'זאל נישט בלייבן קיין בויך, ווייל אז ס'בלייבט א בויך האסטו א חקיקה. צו דאס איז דרך בנין צו נישט אויף דעם וועל מען נאך דן זיין. דאס איז האלט זייער וויכטיגע זאך, כ'האב געזאגט מען זאל וואטשן ס'זאל נישט זיין קיין בויך מען זאל לייגן א שטיקל האלץ אויפן רינדיגן לאך און פון אונטער דעם עס אונטערליינען מיט א טו ביי פאר און אויף דעם נאכדעם ארויף קלעבן די געהעריגע רוף רופינג וואטעווער ס'איז דארט דא זייער גוטע רופינג ס'איז דא די שווארצע סחורה נישט מיט די קליינע שטיינדעלעך סא רבותי העי וועיט א מינוט יו גאטע וועיק אפ דער אייבישטער האט נאר געליטן פון אונז און שטיל געשוויגן ווילאנג ס'איז נישט געווען ווער ס'האט געזאגט אז מ'דארף פארעכטן. די זעלבע געווען מיט די פראטעקשן, ווילאנג קיינער האט נישט געזאגט גארנישט האט דער אייבישטער געליטן און די קינדער אויך, אבער אז מען ווארנט ענק, אה, דער איז נאו פרי ריידס ענימאר. איך האלט מען דארף מאכן יעדעם וואס מען זאל יעדן אריינלאזן און אפילו נחום ראזנבערג מעג מען אויך אריינלאזן, איך קען דיר געבן א בענעפיט אז איך וועל קומען ווען קיינער וועט נישט דארט זיין און איך וועל אזוי ווי דו זעסט איך פארצייל נישט דא זאכן דארט ווי מען האט שוין פארראכטן וועל איך דארט אויך נישט פארציילן ווי מען האט פארראכטן אבער אדער דען דעט דארף מען אלעס פארעכטן. סא די מקווה וואס האבן דעי שטיקל קלעי ס'האט מיך זייער געהארט, כ'בין געגאנגען צו זייער רב, ר' פישעלע איז זייער רב, ס'הארט מיך, כ'האב אים געזאגט ס'טוט מיר מוראדיג וויי, האבן זיי אים געזאגט ס'נישט דא קיין אנדערע וועג צו דייווערטן, זאג איך אים איך דייווערט יעדן טאג מקווה וואסער, איך נעם ס'איז דא אזא ס'הייסט פעסט פלאג אדער וואדער פלאג, און איך לייג עס ארויף מיט א דינע לעיער און נאכדעם ווען איך ברויך עס נישט ברעך איך עס אויס, עס קומט אויס אז סעמענט איז געווען דאס וואס האט עס דייווערטעד ס'איז אזוי ווי סעמענטן א פייפ. צו זיי זאלן עס פארראכטן צו נישט, צו זיי זאלן האבן נאר איבערגעמאכט די וואסער צו נישט, ווייס איך נישט. יעצט זיי געבן לייגן אריין גרויסע חומרות דארט איז דא איינער ניימאן איך ווייס נישט צו נאך היינט דארטן וואס ער גייט אריין ער מאכט די השקות מיט אלעם ס'איז שווער צוצוקומען ווייל די לאך איז געמאכט אזוי מ'זאל נישט קענען גרינג צוקומען און מ'דארף זיך יעדן טאג צוקומען מוז ער זיך אנטון א שווארצן רעגן קאוט ס'איז א גאנצע זאך. ס'איז נישט וויכטיג, די אלע זאכן איז נישט וויכטיג, וואס ס'איז באמת וויכטיג איז אז יעדע מקווה האט זיך אירע קעטש, און מ'דארף קענען יעדער מענטש, יעדער רב, יעדער אינגערמאן וואס איז א שטיקל תלמיד חכם זאל קענען באקומען א טור, אזוי ווי ס'איז דא דארטן ביי קדם געט א טור אויף די וויין, זאלסט וויסן וועלכע צו טרינקען, די זעלבע אויכעט א טור אויף די מקווה, דערס נאו ריזן איט שוד בי קלאוזד, כ'האב מציל געווען די פאפא מקווה אויכעט פון חקיקות, דעמאלס ווען מ'האט עס געבויעט, פאפא רב האט איבערגעבויעט פאר זיבעצן, ס'האט אים געקאסט צוואנציג טויזענט דאלער. און יעצט גייט סקווער עפענען זיין מקווה אויך, זיי גייען עפענען די מקווה, סאו ביג דיעל זיי גייען עפענען די מקווה, איך ווייס נאכנישט ווי כשר ס'איז, א גאלדמענצער זאגט אז ער קען מקוואות, איך זאג דיר ער קען נישט, און די זעלבע אויך, זיי זענען געגאנגען זיי האבן געמאכט יעצט ועד מקוואות איבעראל און יעדער מאכט מקווה'ס, ווער איז דער רב אויף די מקווה'ס? כ'האב געהאט א מקווה אין טשעכעסלאוואקיע, איך האב עס געטראפן. ס'איז געווען א קוואל מקווה. איך האב עס איבערגעלאזט. איך האב עס איבערגעלאזט פאר צוויי טעמים. קודם כל, ווייל דער טאוול פון בעל שם הקדוש שטייט נישט, און וואו די מקווה פון בעל שם הקדוש איז געווען ווייס איך נישט פונקטליך. איך וואלט קיינמאל נישט געלאזט זיך טובל'ן ווייל ס'איז געשטאנען על יד הנהר, די גאנצע מקווה איז על יד הנהר. כ'וואלט קיינמאל נישט געלאזט. די אלע קולות וואס ס'איז דא, עספעשלי היינט איז דא וואוילע מקוואות דארפען אלע קולות, און די עיקר וואס האט מיר וויי געטוהן איז אז ס'איז געווען א איד ער האט געהאט אמאל א קעיטערינג ווייס האט ער געהייסן אין בית רחל ער האט מיר פארציילט אז ער האט זיך געטובלט דארטען ער איז געווען דער וואס האט געטענה'ט אז יא ס'איז אמת וואס איך זאג דעמאלס האט מען ארויס געקומען דערמיט און ער זאגט מיר ס'איז געווען א רינדיגע גרויסע בלויע מקווה למעשה איך האב געטראפען שטיינער וואס דארטען איז געווען לעבן אין דעם זעלבן צימער איז געווען א סאמאוואר דארט פלעגט מען מסתמא אראפ לאזן א סאמאוואר. אז ס'זאל אנהייצן די קוואל, אבער ס'מוז נישט זיין אז דאס איז געווען די מקווה בכלל. יעצט אויב ס'איז שוין נישט די מקווה, האב איך זעקס טעמים פארוואס די מקווה איז נישט כשר. וועגן דעם האב איך זיך אפגעלאזט דערפון. מקוואות דארף מען קענען, דאס איז א פאקט. איינער איז געגאנגען און האט אראפגעשעפט ביז אונטן זען צו ס'קומט אריין וואסער אונטן אזוי ווי א ווירלפול אזוי ווי די סימנים וואס שטייט אין די אחרונים? קיינער האט עס נישט געטון. דער איינציגער ווער ס'האט דאס יא געטון איז געווען נחום ראזענבערג און איך האב געזעהן אז ס'קומט נישט פון אונטן נאר ס'איז געבויעט מיט שטיינער ארום און ארום ס'זאל נישט צאמפאלן די ווענט און ס'קומט אריין פון איבעראל. דאס האב איך געזעהן וועגן דעם האב איך זיך אפגעלאזט דערפון. ס'א סגולה מקווה? נאכדעם איז געווען א חשבון מ'זאל שרייבן אז ס'איז נאר כשר לסגולה נישט פאר טבילות אבער איך האב געהאלטן אז דאס וועט זיך נישט אויסארבעטן. א אינגערמאן וועט קומען צו פארן פון אמעריקע ווייל ער וויל געהאלפן ווערן מיט קינדער ווייל ס'איז די מקווה מסוגל אויף צו האבן קינדער. און די לעצטע בדיקה מאכט מען דעם זיבעטן טאג פאר מען גייט אין מקווה אדער אפילו זי זיצט שוין אויפן פליגער דעם זיבעטן טאג און מען דארף מאכן נאך די בדיקות פאר די טבילה און זי'ט האבן א שאלה אין מיטן סלאוואקיע און זי'ט נישט האבן וועם צו פרעגן און זי'ט זאגן פארן רבונו של עולם ליסן סקאסט מיך זייער אסאך געלט די רייזע זיי נישט ברוגז און זי'ט זאגן ס'כשר איך האב געוויסט אז דאס איז א אומגליק און פייביש מענדלאבסקאטש האט געוואלט מאכן אין בארדיטשוב א ישוב האב איך געזאגט דו מוזט קודם האבן דא א מורה הוראה אן א מורה הוראה וועט נישט גיין גארנישט ווייל סנישט דא ווער ס'זאל פסקענען שאלות זאג איך איך בוי דארט דא די מקווה אקעי איך וועל דיר קענען פסקענען ווילאנג איך בין דא אבער אז איך בין נישט דא קען מען נישט האט ער עס פארשטאנען און ער האט געוואלט ברענגען ר' נתן געשטעטנער'ס א זון ער האט געוואלט ברענגען מענטשן למעשה האט זיך נישט אויסגעארבעט ווייל ער איז געווען א שייגעץ און א גנב און ער האט געארבעט אום שבת מיט אלעקס. דאס איז נישט וויכטיג יעצט, אבער למעשה די באדעם ליין מוז זיין אז ס'מוז זיין א קאנטראל, ס'מוז זיין מ'זאל האבן ווי צו פרעגן א שאלה, סאו ווען די מקווה איז שוין הונדערט פראצענט כשר האט מען זיך אסאך זאכן וואס איך בין מכשיל כלל ישראל, און נאכדעם איז עס א גרעניץ שטאט, וואס היינט האב איך שוין נישט מורא מיט פארן צו יענע גרעניץ ווייל דאס איז די ארגסטע גרעניץ, שם הייסט עס, דארטן האב איך עס שוין געליינט אין צייטונג, כ'האב עס שוין נאכגעזאגט אז דו גייסט צו צו א מיידל ביפאר יו נאו איט. קאסט דיך עס א טויזענטער און צוויי מאפיא חברה כאפן דיך אן און זיי דערווערגן דיך טאמער דו באצאלסט נישט. א צייטונג שרייבער האט עס געוואלט אויסטעסטן, נאך א מזל ער האט געהאט א שותף א שרייבער און ער האט אים אויסבאצאלט דאס געלט. סא היינט האב איך נישט קיין מורא צו גיין דארט. נאר איך בין דעמאלטס, איך האב געפרעגט דעמאלטס ערנסטע רבנים, כ'האב געפרעגט דעם טאהשער רבי'ן, ס'איז א גרעניץ שטאט, ס'איז דארט דא פיל מיט זנות, פאר פֿינף דאלער האסטו א גאנצע נאכט א גויטע, וואס גייען מיר דא טוהן? דער רבי האט געזאגט טאהשער רבי, לאז. דיך אפ פון דעם. נאכדעם האט מיך סקווערער רבי געלאזט רופן, און איך האב אויך געזאגט די זעלבע, זאגט ער ניין ניין דו זאלסט נישט זאגן, הייליגער בעל שם הקדוש, בעל שם הקדוש, ווייסט וואס דער האט איינגעקלאפט מיטן בעל שם הקדוש, וואס דער בעל שם הקדוש קען אים העלפן דא, כבין דער לייט פון די גאנצע קלאב, די גאנצע רעבישע קלאב, זאגט ער ניין איך זאל עס טוהן און ער וועט עס פרובירן איבערצונעמען, נאר ביז צו געבן א דאלער, ס'האט געדארפט קאסטן געלט, דארט האט ער שוין נישט געוואלט געבן. אויף דאס זאגט העריס, איך גיי נישט אריינלייגן קיין געלט אין דעם. ער האט געשריבן א בריוו מיט זיין קאנגרעסמאן, און יענער האט זיך אויסגעלאכט, זאגט ער, ביי אונז איז ער נישט קאנגרעסמאן. ווייסט? עניוועי, איך האב זיך אפגעלאזט. יעצט זעה איך אז מ'האט גע'כשר'ט די מקווה. כ'האב געליינט אין א צייטונג אז דער גרויסער מורה הוראה, א וועלטס בארימטער מורה הוראה וואס ער קען מקווה'ס, זלמן לייב וואלדמאן, איז געגאנגען און ער האט עס גע'כשר'ט. שאלה איז, ווער האט גע'כשר'ט זלמן לייב וואלדמאן אז ער קען א מקווה? אויב דו האסט געלייגט פיקטשערס אין צייטונג, ס'איז געווארן א ריאליטי. דארטן ווי מען טובל'ט זיך היינט, וואס מ'האט נאר געמאכט די סטעפס, דארט איז זיכער נישט געווען די מקווה. עס איז נישט געווען קיין פלאץ א מענטש זאל זיך טובל'ען. עס איז געווען אין א רום וואס איז געווען א סעמעוויי, און איך האב עס ארויסגענומען דעם סעמעוויי, און איך האב געלייגט צייטווייליגע סטעפס מען זאל קענען אראפגיין. עס איז אויך געלייגט אויף אייזן, מען טאר זיך נישט טובל'ען אויף אייזן. עס האט נישט אויסגעהאלטן הונדערט פראצענט הלכה. איך האב געלייגט א שטיין, ממילא הייסט עס נישט ממש מען טובל'ט זיך אויף דעם. ס'איז דא אין מהר"ם א"ש מען זעט ס'איז דא אזא היתר. אבער דאס איז נישט געמאכט פאר פאבליק יוז, ס'איז געמאכט, איט לוקס גוד, דעטס אלל, ס'איז אן אלטע סגולה זאך, און דעם עכטן מקוה האבן זיי נישט געטראפן, ווייל מען האט מיר געזאגט, דער וואס האט זיך דארט גע'טובל'ט, דער ווייסט, א קעיטערער, איך ווייס נישט צו ער לעבט נאך צו ער לעבט נישט, געזאגט אז ס'איז טרעפן, ס'איז בערך זעקס פיס גרויס א רונדיגע מקוה, און ער האט מיר אויסגערעכנט ווי הויעך ס'איז, בערך א מעטער און א האלב, און ס'איז אפגעפעינט בלוי, דער בעטאן, די סעמענט איז געווען אפגעפעינט בלוי, מען זאל עס קענען קלינען. סא בקיצור, דאס זענען היינט היינט די מקוואות. מענדעלע חזיר קען אריין לייגן א מחיצה אין די מקווה ווען מענטשן האבן געגעבן מיליאנען. ווער ביסטו מענדעלע צו קענסט מקוואות? עניוועי, און דאס איז וואס דא גייט פאר. רבותי אז עטס ווילטס נישט קיין עקסטעדעס אז. אזוי ווי פון ירושלים און אזוי ווי פון פראנקרייך. לאמיר פאררעכטן אונזערע מקוואות, שטייט אין חפץ חיים אז די מקווה איז א שמירה אויף די שטאט. די רבי פלעגט אלץ זאגן, איך האב געפרעגט וועגן א מקווה צו ס'איז כשר צו נישט, האט די רבי געזאגט, א מקווה דארף מטהר זיין אידישע טעכטער, א רחמנות איז אויף אזא מקווה וואס רבנים דארפן די מקווה מטהר זיין, אזוי פלעגט די רבי זאגן. רבותי, איך האלט מען דארף עפענען יעדע מקווה, זאל זיין אפן, לאמיר זאגן פרשת כי תשא די מקווה, פרשת נצבים יענע מקווה. יעדע מקווה זאל זיך האבן א צייט ווען די מקווה איז אפן, און אז מ'וועט וויסן ווען די מקווה איז אפן, וועט מען וויסן ווען מ'קען גיין עס בודק זיין. עס איז מורא'דיג וויכטיג דאס. מערערע מענטשן זעען מערערע זאכן, און איין זאך ווען מ'זאגט, זאל מען מאכן זיכער מ'פארעכט. איך פלעג אלץ זאגן, העי, איך וועל דיר זאגן פונקטליך וואס איז ראנג מיט די מקווה, נו וואס האסטו דערפון? טאמער ס'נישט פארראכטן ביסטו דאך א מזיד, נישט קיין שוגג. ס'האט מיר געזאגט אמאל דער ירושלימער רב דער מנחת יצחק, כ'האב אים געפרעגט אונז פארן מיר אויף רוסלאנד מאכן מקווה'ס דויערט א האלב יאר א דריי פערטל יאר ביז א מקווה ווערט צוגעשטעלט זאל מען לערנען טהרת המשפחה און זאגן אז זאלן פארן ערגעץ אנדערש צו זאל מען נישט לערנען? אזוי זענען זיי שוגגים? האט דער מנחת יצחק געזאגט אז ס'בעסער מען זאל זיי נישט לערנען זאלן זיי זיין שוגגים. האב איך אים געזאגט ס'דא א סוגיא דארט אין מסכת ביצה. די גמרא זאגט דארטן אז מוטב שיהיו שוגגים זאגט מען נישט ביי קיין דאורייתא, זאגט די גמרא מ'זאגט יא ביי דאורייתא, עניוועי פרעג איך אים אבער אפשר ביי חייבי כריתות און מיתות בית דין איז אנדערש, האט ער מיר געענטפערט זעסט דאך יום כיפור עסן איז דאך אויך ונכרתה, און תוס' זאגט מען זאל נישט זאגן. נאכדעם האט געגעבן א זאג דער מנחת יצחק פאר מיר, כ'וויל דיר עפעס זאגן, ס'שטייט אשר תקרי אותם במועדם, דרש'נט דארט די גמרא א אותם, אתם, אתם אפילו שוגגים, אתם אפילו מזידים. פרעגט דער מנחת יצחק, ווי קען זיין א מזיד דער אייבישטער זאל אים מוחל זיין יום כיפור, אונז ווייסן דאך אז יום כיפור איז נישט מכפר אויף עפעס א מזיד? האט ער געזאגט א מורא'דיגן שיינעם געדאנק, עס מוז זיין אזא צייט ווי יעצט, וואס מ'האט נישט געזאגט פאר די אידן אז ס'איז חייבי כריתות, ווייל מ'האט נישט געוואלט זאלן נכשל ווערן. און נאכדעם ווען מ'האט זיי געבויעט א מקווה ווערן זיי געוואויר ווי אומגליקליך מ'האט זיי נעבעך נישט אויסגעלערנט דעם ענין, איז אויף דעם איז אטעם אפילו מזידים, זיי הייסן בעצם א שוגג אבער אונז זעמער די מזידים ווייל אונז האמיר זיי נישט געזאגט, מ'העט אונז געזאגט דאס וויסן, דארפסט נישט לערנען הלכות נידה ווילאנג ס'איז נישט דא א מקווה אין שטאט, סאו א מקווה אין א שטאט איז מטהר די שטאט, ס'געבט קדושה, ס'געבט טהרה. און ס'געט אויכעט חיות פאר די שטאט, די גוים זאלן עס נישט אטאקירן. און דאס מוזן מיר אונז טון, דאס מוזן מיר, די אלע שטעטערישע מקוואות מוזן זיין אפן פאר די פאבליק, מ'זאל נישט באהאלטן עפעס? דאס איז געווען אין בארא פארק דער מקווה איד פליישמאן האט באהאלטן, אבער נישט צו ס'איז כשר צו נישט, ס'איז געווען רבנים וואס האבן עס געפירט, ער האט באהאלטן זיין בעט וואס ער האט געהאט אין בוילער רום וואס ער זאל קענען פיפן אריין ווען די פרויען גייען אין מקווה. עפעס באהאלטן? וואס? דעטס פאר אס טו פיינד אוט. סאו רבותי איך וואלט געוואלט זייער שטארק, מען גייט יעצט נאך געלט, יעדער ווער ס'געט זאל זאגן איך געב געלט, איך בין מסכים איך געב א נאכט, א נאכט קאסט דריי, פיר, פינף הונדערט דאלער, איך ווייס נישט פונקטליך וויפיל זיי זאגן ס'קאסט, וואטעווער איט קאסט, ס'קאסט טאקע, נאר איין זאך, איך זאג איך וויל האבן א רעכט אז מיין מורה הוראה זאל אויך קענען אריין גיין זען וואס דארט טוט זיך, איך וויל נישט קיין סיקרעטס, נאו סיקרעטס אין פאבליק ווי מ'זאגט אויף ענגליש. און אין דעם זכות העט אונז דער אייבערשטער העלפן אז אונז זאמיר נישט דארפן אנקומען צו דעם יציאת. אמעריקע, ווייל העי, ווען, ווען די גוים צעלאזן זיך, זעמיר נישט אויף צרות, ווייל די צרה איז אזוי, ווען זיי צעלאזן זיך אין דעם איד ווייל ער איז א איד, דעמאלטס איז אנדערש די גאנצע זאך, צעלאזט זיך ווייל ער איז א איד, איז במילא העט דער גוי זיך נישט אננעמען, אבער למעשה, וויבאלד ער צעלאזט זיך נישט ווייל ער איז א איד, ער צעלאזט זיך ווייל דו ביסט נישט קיין מוסלים, איז דאך שוין די זעלבע דער איד מיטן קאטאליק, זענען ביידע אויף צרות. דעמאלטס אפילו די לינקע חברה פון די אמעריקאנער מוזן ווערן רעכטע, און זיי מוזן זיך אנהייבן צו שלאגן פאר זייערע רעכטן, סאו לאמיר נישט אויפרעגן דעם אייבערשטן, לאמיר אים איבערבעטן, און לאמיר מאכן אונזערע מקווה סעיף, און איך בעט אויך אהרן טייטלבוים און נאך אפאר, דער אנדערער אהרן טייטלבוים, די אלע וואס זענען ביכולת אז זיי זאלן מאכן די שחיטה סעיף זאלן עס אויך מאכן סעיף, ווייל די שחיטה איז אויך א מורא'דיגע זאך. אז ס'איז דא א כשר'ע שחיטה איז זייער גוט, און טאמער ס'איז חלילה נישט דא א כשר'ע שחיטה זענען מיר אויף גרויסע צרות. אין דייטשלאנד האט מען דארט נעבעך געכאפט אז דער גרויסער רב, דער, דער רב פון דייטשלאנד, פארקויפט נבילות וטריפות צוואנציג דרייסיג יאר בשאט נפש און ער האט געוואוסט וואס ער טוט ענד הי קאדנט קעיר לעס. און עטס מיינטס טאקע אז דער אייבישטער האט אזוינפיל פעישענס? ניין. אונז האמיר נישט ארויס וויפיל דער מאריך אף איז און ווען ס'הייבט זיך אן דער גובה דיליה, און אונז האמיר נאך א זאך נישט ארויס פונקטליך ווי ווייט דער גובה דיליה קען אריין ציען, קען אמאל אריין ציען אין זייער גרויסע גובה דיליה, גרויסע נאמבערס, און ווילאנג אונז האמיר נישט ארויס די אלע זאכן, לאמיר לעבן גוט מיטן רבונו של עולם, לאמיר אים נישט אויפרעגן, סאו לאמיר אנהייבן צו פארעכטן די שחיטה, און אלע מקוואות. מ'האט מיך גערופן יעצט אויף ארץ ישראל א מקווה ס'האבן זיך אריינגעצויגן אין בית וגן האבן זיך אריינגעצויגן אסאך ספרדים וואס זענען געקומען אנטלאפענע נעבעך כ'מאך זיי יעצט א מקווה כ'דיזיין זיי זייער א שיינע מקווה און אין ארץ ישראל בכלל ווען איך קום אן לאזט מען מיך גיין אין וויפיל מקוואות איך וויל און יעדעס מאל איז דא אלץ דא וואס מ'טרעפט ס'איז דא וואס ס'גוט אויכעט מ'טרעפט דא עפעס דארט און מ'פארעכט. און קען זיין דאס איז זייער הצלחה, מ'האט געכאפט די לעכער ווי מ'איז געקראכן, די אראבער האבן געדארפט ארויסקריכן פון די לעכער, עטס ווייסט וויאזוי א מקווה הייסט? א בור! א לאך! און דאס האט מען געכאפט, אין זכות פון דעם וואס מען פארעכט מקווה'ס. שוין, יעצט וועל איך גיין ווייטער. כ'האב געוואלט זאגן אז אפילו ווען איך טרעף ווען א בלויען בור מיט צעמענט. וואלט איך אויך נישט געהאלטן אז דאס האט דער בעל שם הקדוש געזען, ווייל איך ווייס נישט צו אין זיינע צייטן איז שוין געווען סעמענט, נאר איך מיין צו זאגן אזוי, אזוי האט עס כאטש א חזקת כשרות, אבער דער גריב וואס איך האב געטראפן וואס דאס איז געווען אינעם צימער פון דעם סאמאוואר פון דעם הייצער, דער גריב האט זיכער נישט געפונקציאנירט אלס מקווה ווייל ס'איז געווען פינף זעקס. מעטערס, דאס טייטש פֿופֿצן פיס טיף אראפצוגיין, און ס'איז געווען נאר א דינער לאך, ס'איז געווען די לאך איז געווען בערך פֿיר פיס אין די דייעמעטער, איז במילא ווען איך טרעף דעם וואס דער הייליגער בעל שם האט געזאגט אויף די קוואל גרויסע זאכן וואלט איך אויכעט נאך מסופק געווען צו כ'האב דאס געטראפן צו ס'איז נישט געווארן איבערגעבויעט, די גמרא זאגט ווען איינער זעט דעם פרת אויף די זייט מאכט ער א ברכה ווייל די אידן זענען דארטן געהאט א נס, זאגט די גמרא אבער היינט אז מ'האט עס משנה געווען דעם פרת, איז שוין אנדערש, איז במילא דא אויך איז די זעלבע, ווער ווייסט וויפיל מאל מ'האט עס משנה געווען. און נאכדעם די אלע אנדערע, למשל דא איז דא איינער וואס ער געט ארויס מקווה יו עס עי, ביסטריצקי, ער בויעט מקווה'ס, און זיבן הונדערט מקווה'ס האלט ער שוין, זייער פיין. איך האב געטראפן אמאל א מקווה וואס זיי האבן געגאסן אן השגחה, און איך וויל בכלל וויסן לויט וויפיל מקווה'ס ער בויעט, כ'מיין איך ווייס מיך דארט א מקווה מ'פארט אראפ מ'זיצט וואכן ביז ס'ווערט געגאסן און גע'כשר'ט, כ'פארשטיי נישט די גאנצע זאך, ער דארף האבן אויף זיין פעיראל כאטש הונדערט רבנים וואס זיי קענען מקוואות, איך קען נישט קיין פינף רבנים וואס זיי קענען מקוואות, סאו דאס איז א געים, ער שנארט גרויס געלט, ער כשר'ט פאר לייזער קעסטענבוים מיליאנען דאלער רציחה געלט, און ס'הייסט אז מ'בויעט מקוואות, ביסטריצקי איך מיין זאלסט דיך אריינלאזן עפעס אן אנדערע זאך נישט אין מקוואות, דו טשעפעסט מיטן רבונו של עולם, כ'האב מורא ער זאל דיך נישט אראפנעמען אזוי ווי ער האט אראפגענומען דיין ברודער יונגערהייט. איך האלט אז דו דו יו אר אווער דואינג די קעפעסיטי, מיין דו ווילסט געבן טרייפע פלייש ווי א. ס'איז בסך הכל א לאו? מיין דו רעדסט דא פון פרויען וואס דו ביסט מטהר, איך ווייס אז ס'איז פול מיט פראבלעמען. צו ירמי' קעץ, איך זיץ אין דייטשלאנד און איך פרעג ווער בויעט דא די מקווה, איך זעה מ'בויעט א שיינע מקווה. זאגט מען ירמי' קעץ, זאג איך אים, און ווי איז ער? ער דארף דאך יעצט דא זיין, ער גיסט דאך יעצט, מען טוט דאך זאכן וואס האט צו טון מיט הלכה. זאגט מען ירמי' קעץ האט עס געגעבן אויף א ווידיאו פארן ארקיטעקט, ווייל זיי האבן נישט געוואלט צאלן, זיי האבן נישט געוואלט באצאלן, זיי האבן זיך נישט אן קיין מקווה. שטיינהארט אין גאלדערס גרין האט מיך געוואלט אויסנוצן, און נאכדעם וואס ס'איז געקומען דערצו, ער האט געארבעט אן מיר, ס'איז געווען אינעם ביכל ער טאר גארנישט טון אן מיר, ווען ס'איז געקומען דערצו זאגט ער ראביי ראזענבערג יו גאנא ווארק וויט די מציאות, וויט די פעקט, ווי אלרעדי דיד איט. זאג איך אים יור מיסטעיקינג. און ער האט געמיינט אז איך בין דער פאדווא דער וואס האט געגעבן א הכשר אויף זיינע סאנקרעסט אייזקרים וואס ער האט געזאגט ער ווייזט דעם רב נאר וואס ער וויל? איך האב געזאגט דו ביסט מיסטעיקינג איך לאך פון דיר. איים נאט גאנע דו עניטינג און אייל וואק האום. און איך האב ברוך השם אהיים געוואקט און יעצט האבן זיי א פסל'ע מקווה עס האט געדוירט פינף זעקס יאר עס צו ענדיגן און זיי האבן א פסל'ע מקווה ס'וואלט זיי ביליגער געווען און מער איקענאמיקעל ס'וואלט געהאט מער א פנים ווען זיי פאלגן מיך ווען און זיי טוען וואס איך הייס און מ'וואלט עס פארראכטן אין צוויי שעה וואלט אלעס געווען גוט האט ער נישט געוואלט ער האט געוואלט ווייזן ער איז א חכם.

און אז איר ווילט נישט מען זאל ענק ארויסווארפן ווי די הינט פון אמעריקע אזוי ווי מען האט ענק פון דייטשלאנד ארויסגעווארפן און מען זאל ענק נאכדעם צאלן ווידערגוטמאכונג. פעניס, מען האט צוגענומען אונזער האב און גוטס און מען געט אונז פעניס, די זענען געווארן ביליאנערן די אלע גוים דארט, זאלט איר פאררעכטן די מקוואות ווייל דאס איז די ערשטע זאך און נאכדעם די שחיטה, און ס'איז שני כתובים הבאים כאחד ביידע דארף מען אין איין צייט פאררעכטן און ווען נישט, סאו לאנג, ביי ביי. קישט'ס ניו יארק גודביי, קישט'ס אמעריקע גודביי, עטס וועט ענק נאך טרעפן ערגעץ אין די אלדע פארשווארצטע אפריקאנער לענדער חלילה. און איך שעלט נישט קיינעם, מענטשן זאגן דו ביסט א אן עדוואקעט פארוואס שעלטסטו, איך שעלט נישט, איך זאג דיר וואס ס'גייט זיין. שוין, יעצט לאמיר גיין ווייטער. כ'האב געוואלט מסביר זיין פארוואס ס'דא שובבים, איז דא. שמות וארא בא בשלח יתרו משפטים. פארוואס קען מען דאס נישט געקענט קאנדענסן אין איין וואך? וואס דארף זיין אזוי וואכן שובבים? איז למעשה וויל איך ענק זאגן א גוטע זאך, געדענק ווען אונז האמער געלערנט אין די ישיבה מסכת כתובות געלערנט, איז געווען דארטן א גאנצע סוגיא, די גמרא איז מברר וואס די שבע ברכות זענען, וואס זיי באדייטן, און אזוי ווייטער. כל פנים, כ'האב אמאל געזאגט פארוואס דארף מען האבן שבע ברכות, שבע ברכות דארף מען האבן איז אזוי, קודם כל די צוויי מחותנים מוזן דאך קריגן א ברכה, און געב זיי נישט קיין ברכה און זע וואס וועט זיך אויסלאזן, שוין, מען האט שוין געמאכט די צוויי מחותנים, נו, די געווענטליך יעדער ברענגט דאך מיט נאך א טאטן, שוין, איז פיר ברכות, און דער ראש ישיבה פונעם חתן'ס זייט און דארט ווי דער טאטע דאווענט פון די כלה ווי ער דאווענט שבת, איז נאך צוויי ברכות, און עפעס מוז מען דאך געבן פאר א אנקל אויכעט, עת דודים, איז במילא האט מען געמאכט די אלע שבע ברכות. דאס האב איך געזאגט ווען איך האב געווען א בחור אונז האבן געלערנט מסכת כתובות. יעצט למעשה, כ'האב נאר געוואלט רעדן אז מ'רעדט שוין פון מסכת כתובות נישט ס'האט נישט מיטן שמועס, כ'האב נאר געוואלט סתם זאגן אז למעשה דער ענין פון לערנען מסכת כתובות, כ'מיין ס'איז זייער שטארק ביי די ליטווישע, ביי די חסידים איז אויכעט דא וואס זיי לאזן אויס די ערשטע פאר בלאט, אבער למעשה איך זאג אייך די אמת אונז האמיר געלערנט מסכת כתובות איך האב גארנישט געזען ס'זאל איינעם שאטן נא נא נא איך האב געזען די הנהגות פון חתם סופר אז ער האט געלערנט מיט די בחורים מסכת נידה ס'איז נאר דא אונז די קראנקע חולי רוח די משמרת הצניעות די האבן אריין געברענגט אייגענע גדרים פון צניעות סיקאוס א באנטש אוו סיקאוס באט עניוועי. נישט דעם וויל איך יעצט צוקומען. כ'וויל צוקומען פארוואס ס'איז דא זעקס וואכן שובבים, שמות, וארא, בא, בשלח, יתרו, משפטים, וויל איך ענק זאגן זייער פשוט, יעדע וואך פון שובבים דארף אן אנדערער מתקן זיין זיינע חטאים. איין וואך דארפן די רבנים מתקן זיין זייערע חטאים. די רבנים האבן אויכעט גענוג חטאים. יעצט שטייט ביים עגל זענען געווען דריי מינים מענטשן וואס האבן געזינדיגט. ס'איז דא וואס האבן זיך ממש געבוקט צו די עבודה זרה. און נאכדעם איז דא די וואס האבן צוגעקוקט, און נאכדעם איז דא די וואס האבן נישט מוחה געווען. רבנים, די זעלבע איז דא ביי אונז ביי די רבנים, ס'דא די זעלבע זאך, ס'איז דא דריי שיכטן. איין שיכטע איז רבנים וואס כ'ווייס נישט צו מחמת זיי זענען סטופיד, צו מחמת זיי ווילן נישט וויסן, ווילן זיך נישט פארשמירן די הענט, לאזן זיי צו אז מען זאל טון אלע מיני זנות מיט קינדער, דאס איז איין חלק פון רבנים, נאכדעם איז דא נאך א חלק פון רבנים וואס זיי ווייסן אז ס'ווערט געטון אבער זיי טוען גארנישט דערקעגן, פאר פאליטיקעל ריזענס, פאר אנדערע ריזענס, נאכדעם איז דא אזאלכע רבנים וואס זענען נואפים פירסט קלעס, איז במילא. וואס ווער קען זאגן עפעס א ווארט וועט ער אים זאגן טול קורה מבין עיניך, און דאס איז זייער א שווערע פראבלעם ביי אונז, ס'איז א מורא'דיגע הארט פראבלעם, ווייל רבנים פני הדור זאלן זיין אינוואלווד אין אלע שמוץ, ס'א גרויל. דער שיעור איז געזאגט פאר די רבנים וואס זיי ווייסן נישט וואס ס'גייט פאר, אדער זיי מאכן זיך אשר לא ידע את יוסף, זיי מאכן זיך ווי זיי ווייסן נישט. כ'וויל אביסל רעדן צו זיי. קודם וויל איך אז די רבנים זאלן וויסן אז מיט דעם וואס מען טאטשט א קינד האט מען אים אזוי וויי געטון אז ס'איז נישט דא דאס גלייכן. אז מען טאטשט א קינד גייט עס אים אריין אין די ביינער, ער קען נישט מער ווערן א מענטש, ער קען זיך נישט נאכאמאל צוזאמקלויבן, און ער גייט דורך גרויסע צרות מיט יסורי עינוי הנפש, און ער קען זיך נישט טרעפן דאס פלאץ. איך האנדל כמעט יעדע וואך מיט נאך א פאל. א קינד וואס מ'האט אים געטאטשט א יאהר צוויי דריי צוריק, צוביסלעך גייט ער אראפ פון אידישן וועג, עז טיים גאוס ביי, נעמט ער א מעסער צו זיין האלז, ער וויל זיך נעמען דאס לעבן, ס'איז א שרעק וואס ס'גייט פאר, ס'איז ממש איז א שרעק, און ס'וואלט געקומען א צייט ווען די רבנים וואלטן זיך געדארפט צוזאמען זעצן און מאכן אן אסיפה, איז איט רילי העפענינג, דאס האבן מיר שוין מחליט געווען. איז איט עז דעינדזשערעס אזוי ווי ר' נחום ראזענבערג זאגט? אבער דאס קענט עטס נישט אליין צווישן ענק מחליט זיין ווייל עטס זענטס רבנים, עטס פארשטייטס צו א געלעכערטן פליגל אין צווישן א צובראכענעם וויילינג, עטס פארשטייטס נישט עפעס אנדערש, אין יורה דעה ווען עטס האטס געלערנט צו זיין רבנים האט עטס דאס געלערנט. עס איז דא ווי זיי פארשטייען צו הלכות גניבה אויכעט, זיי קענען אפריפּן גאנצעטע קהילות מיט פאלשע דין תורה'ס, אבער אין סעקשועל אביוז האט עטס נישט קיין שום מין מושג.
מען וואלט געדארפט מאכן א טיעם פון רבנים מען זאל זיך צאמזעצן מיט דאקטוירים און מען זאל מברר זיין איף איטס ריעלי סאו דעינדזשערעס אווי ר' נחום זאגט, און טאמער ס'איז נישט אזוי דעינדזשערעס זאלן זיי מיך קאנפראנטן ווייל איך בין רעדי צו פייטן, איך גיי שוין יארן אין סקול און איך לערן פון דעם, און טאמער איז עס טאקע אזוי דעינדזשערעס סאו וואיי אר ווי סיטינג סאו קווייעט ווען כלל ישראל גייט אונטער? פארוואס זיצן מיר אונז אזוי רואיג און אונז לאז מיר דאס טון? כ'מיין דאס איז מיינד באגלינג, און דאס איז וואס איך וויל אז מען זאל מאכן א מאוומענט פארווארד, איך וויל מען זאל מאכן א מאוומענט אז מען זאל אנהייבן מברר צו זיין האו דעינדזשערעס איט איז, ענד איף איטס ריעלי עז דעינדזשערעס עז איט סיעמס טו בי, פארוואס טוהן מיר אונז גארנישט? אונז זעמיר זיך מחייב צו זארגן צו אין ארץ ישראל נעמט מען יא געלט פון די מדינה, צו מען נעמט נישט געלט פון די מדינה. הו גיווס א פלייאינג הוט וואס מען טוט דארטן בשעת ווען ביי אונז איז נישט דא קיין חינוך, ס'ברענט, די קינדער זענען אין דעינדזשער, און דאס איז וואס מען דארף רעדן די וואך, שובבים פאר רבנים, זענט עטס אווער? פארוואס טוט עטס נישט? זענט עטס נישט אווער? לאמיר ענק מאכן אווער, עטס דארפטס נישט מיך, איך איך בין צופיל אינוואלווד. און איך ווייס צופיל מעשות, און איך קען דיר דערציילן אויף יעדע וואך וואס ס'האט געשען א מעשה, וואס נאך א קינד האט זיך געוואלט נעמען דאס לעבן, נאך א קינד. מענטשן וואס האבן אמאל געשאלטן נחום ראזענבערג, קומען היינט אן צו מיר, און איך מוז זיי שיקן פאר העלפ, און איך מוז זיי קאוטשן, איך מוז מיט זיי גיין צו די פאליס. סאו, אונז דארף מיר זיך, ווי מ'זאגט, צוזאמענשטעלן, ס'איז א קאמיוניטי. די אלע בהמות אזוי ווי זלמן לייב פיליפס מיט די אלע שקצים און די בהמות און די מיט די וועט איר נישט אנקומען אין ערגעץ דער קען נעמען אלע זיינע קינדער אויף פלארידע אין א צייט ווען אלע רבנים האבן אונטערגעשריבן אז מען טאר נישט גיין אויף פלארידע ווייל ר' משה ארי' איז געקומען אויף פלארידע ר' משה ארי' האט אויך נישט געטארט דארטן זיין און אז ער איז געווען דארט האט ער געדארפט דארט זיצן אליינס ס'זאל נישט האבן קיין מנין פארשטייסט וואס דא גייט פאר? א בהמה ווי זלמן לייב זאגט אויף זיין רעבן אויף רב וואזנער א איד פון הונדערט יאהר ער איז אן אפיקורס, משוגענער וואס דו ביסט ער האט דאך דיר געגעבן הוראה ווער וואלט דיר געגעבן די הוראה? עניוועי, איך רעד פון נארמאלע רבנים און נארמאלע קלאותיות. ס'איז דא זייער א גרויסער סייקייטריסט יענקי שטאובער. יענקי שטאובער האט געזאגט יעצט דאס געזאגט פאר מערערע מענטשן פארפאלן. ס'איז נישט דא נאך אזא רייטשעס פערסאן אין די שטאט ווי נחום ראזענבערג, ער האט אהער געשטעלט די שטאט וועדער יו לייק איט אר נאט, מיט די חרמות אן די חרמות, ס'איז נישט דא אזא מענטש וואס ער איז אזא רייטשעס פערסאן ווי נחום ראזענבערג, ער האט געזען ס'איז דא א פראבלעם, ער האט נישט מורא געהאט צו רעדן. יענקי איך וויל דיר עפעס זאגן, דו ווייסט? דעיס גראדקייט וואס דו האסט צו מודה זיין על האמת, דאס איז ווייל דו ביסט מיינס א תלמיד, געדענקסטו אז איך בין געווען אמאל דיין מלמד זומער? געדענקסטו? נישט נאר דיין, כ'בין געווען, דיין טאטע האט מיך געהייערט צו זיין א מלמד, כ'האב חתונה געהאט דעמאלטס, כ'האב געקענט באשטיין צו פארן אין קאנטרי, כ'האב זיך געלערנט דעמאלטס אקאונטינג, האט מיך דיין טאטע גענומען אין א קאנטרי איך זאל זיין מלמד, נו, האט ער גענומען איין מלמד, איין מלמד איז געווען, איינער, פאר. דרײַסיק קינדער וואס זענען געווען עידזשעס זעקס ביז צוועלף, און שטעל דיר פאר האב איך דאך פארשטאנען, אויף וואס האט מיך דיין טאטע גענומען איך זאל זיין בעיביסיטער? אויף צו לערנען, מען קען נישט לערנען אלל עידזשעס, דאווענען יא, קריאת שמע יא, אבער נאכדעם איז געווען בעיביסיטער, איך האב געקויפט קאמפעסעס, איך האב ענק אויסגעלערנט ווי מען וואקט אריין אין וואלד און מען קומט צוריק אויפן זעלבן פלאץ, איך האב געמאכט מיט ענק ספארטס אקטיוועטי. כ'האב געמאכט א קוקאוט א גריל, כ'האב געגאסן די בענזין ס'זאל זיך גוט אנצינדן, איז געווארן א פייער ביז צום באטל בענזין וואס איז געווען פלעסטיק, כ'האב מורא געהאט ס'וועט אנהייבן צו ברענען און זיין יענע שריפה, כ'האב עס אריינגעלייגט אין סווימינג פול, ס'איז געווען לעבן סווימינג פול, די גאנצע סווימינג פול איז שווארץ געווארן. ס'איז געווען לעבעדיג. חיים משה קומט ארויס פרייטאג און נעמט זיך שרייען, וואס האסטו געטון מיטן סווימינג פול? זאג איך, ס'איז געווען איינס פון צוויי טשויסעס, אדער חלילה ס'זאל ווערן א שריפה אין די גאנצע פלאץ און די קינדער זאלן געשעדיגט ווערן, אדער די סווימינג פול זאל אביסל שמוציג ווערן מ'וועט עס איבערפעינטן. עניוועי, ס'איז געקומען פרייטאג הייבט ער אן, אה, די קינדער קענען נישט. זאג איך אים, וויאזוי זאלן זיי קענען, דו חכם, איך האב דען געלערנט מיט זיי? רבי לא שנה חייא מנין, דו האסט מיך נישט גענומען אז איך זאל מיט זיי לערנען, והא ראיה, ווען. איך דארף מיט זיי לערנען, ווי קען איך לערנען? האסט דא דרייסיג קינדער, איך דארף האבן דא זעקס כיתות, נו ווי קען איך דא לערנען מיט די חברה? איז דאך נישט מעגליך. איך האב אויסגעלערנט חיים משה'ן צו זיין א רעאליסטישער מענטש. עניוועי, יענקי איך וויל דיך פרעגן, איך בין געווען א גוטע רבי, ס'איז געווען אסאך ספארטס עקטיוועטי, אזוי דארף מען איינפירן אין אלע תלמוד תורה'ס, טראסט מי. עניוועי יענקי, זאג מיר, איך האב מאלעסטעט אמאל א קינד אין קעמפ, ווען זעמיר געגאנגען אין וואלד האב איך אמאל איינעם אראפגעצויגן די הויזן? ניין, אי וואר? נו שוין, וועסטו זעהן וואס דאס הייסט א מלמד, א מלמד מוז נישט זיצן און לערנען, ער דארף זיין א גראדער מענטש און האבן א שכל הישר וואס מען דארף טון מיט די קינדער, צו מען האט געקענט חומש צו נישט ווייס איך נישט, מסתם נישט ווייל איך האב נישט געלערנט געהעריג. אבער עטס האטס ענק אינדזשויט, איט וואס א סאמער טו רימעמבער, איט וואס א סאמער וואס מ'איז געגאנגען אין די וואודס, מ'איז געגאנגען הייקינג, מ'האט געמאכט קעמפ פייערס, ס'איז געווען א מחיה, מ'האט גענומען מארשמעלאוס, מ'האט דאס געלייגט בראטן אויף א קעמפ פייער, דעטס איט, ליסען יענקי, איך זעה אז דו ווייסט א חילוק צווישן וואו אייר און וויי אייר, כאטשיג כ'האב נישט געלערנט מיט ענק איין ווארט נישט, כ'האב געטאנצן מיט ענק און געשפרינגען, עט די ענד אוו די דעי יו גראו אפ, רייט? נישט נאר דאס, איך הער ביסט א טאפ טאפ סייקייעטריסט, וויל איך דיר זאגן יענקי, איך האב דיך זייער ליב, איך האלט אז דו ביסט מיינס א תלמיד, איך האב נאר איין פראבלעם, די אלע יארן וואס דו האסט געוויסט וואס דא גייט פאר ענד יו דידענט טאלק, דאס בלוט וועט זיין אויף דיינע הענט, די קינדער דמו ודם זרעיותיו גייט זיין אויף דיינע הענט, איך האב געדארפט רעדן? איך בין א סייקייעטריסט? איך בין א סייקאלעדזשיסט? ווען נישט דאס וואס איך בין א כלל טוער? וואלט דאך א קינד אפילו נישט געקומען צו מיר דערציילן וואס די מלמד טוט מיט אים, ענד איף יו נו אבאוט איט וואי דידנט יו דו עניטינג? סאו איך האב נישט קיין גרויס כבוד, מען זאגט איך בין דער היראו, איך האב עס געטוהן, קודם כל האט עטס עס געדארפט טוהן, און איך אליינס האב פינף יאר זיך ארומגעשפילט ווען כ'האב געהאלטן כ'וועל שרייבן בריוון פאר די רבנים, עט דאס עפעס וועלן זיי אריינקומען אין די מלחמה? האו וואז איי סופאוזט טו נאו? אז דאס וואס דער זוהר זאגט אז די רבנים בעקבתא דמשיחא זיין ערב רב דאס איז א אנדער עסטימעיט אויף אונזערע רבנים, זיי זענען ערב רב אויך נישט, זיי זענען די שמוציגסטע שרצים וואס דער אייבישטער האט משריש געווען אין די וועלט, זענען אפילו נישט קיין יומען ביאינגס, מען נעמט א קינד מען שיקט אים אין חדר, מען צאלט גרויס געלט פאר מלמדים, זיי לערנען פרייוועט מיט קינדער, און זיי טוען אפ כל דבר אסור, און נאכדעם קומט נאך דער רב און ער נעמט זיך אן, עסט נאך זיין א מוסר א שמוסר, עס האט גענומען ווייסט וויפיל יאר ביז מען האט אויפגעהערט צו זאגן מען איז א מוסר, האסט נישט קיין השגה וויפיל יאר דאס האט גענומען, געוואלט איינפירן די אלטע אזיאטישע מארמאראשע דרכים, עס איז א שאנדע, איך וויל רעדן נאכאמאל צו די רבנים, עטס האטס א תפקיד. און אז טאמער האט זיך שוין ערלעדיגט ענקער תפקיד וועל איך רעדן צו די בעלי בתים אז מ'זאל ענק אויפהערן צו געבן געלט, פארוואס זאל מען דיר געבן געלט? פארוואס זאלסטו נישט אויפשטיין פארטאגס און דרייוון א טראק און מאכן זיכער אז מען צאלט דיר א וועידזש פאר דיין ארבעט? ווייל דו טוסט כלל זאכן, אבער אז דו טוסט נישט איז גיי אין דר'ערד! ס'איז אנבעליוועבל! בעלי בתים! האבן מיר שוין געזאגט. זייט איך האב אראפגעברענגט דעם נאמען פון רבנים געבן זיי טאקע נישט קיין געלט. א רב האט מיר געזאגט ער פלעגט האבן א געזעגענטס פון צוואנציג דרייסיג טויזנט דאלער פאר ראש השנה און יום כיפור. מען קומט נישט אריין צו קישן זיין מזוזה. דעטס איט. איף יו אביוז יור פאוער יור גאנא לוז איט. די רבנים זעען אויס פונקט ווי יונייטעד סטעיטס אוו אמעריקע. די גאנצע וועלט איז זיך צוזאמגעקומען פערציג די גרעסטע מענטשן פון די וועלט זענען זיך צוזאמגעקומען. זיי האבן זיך אנגעהאלטן איינער אינעם אנדערן. אז מען גייט זיך שלאגן קעגן די אייסיס, קעגן די נייע וועלט מלחמה אייסיס, די חברה זענען אזוי שטארק, זיי האבן אראפגעברענגט אמעריקע, דעם גאנצן קאמפיוטער פון די גאנצע מיליטער, זיי ווייסן יעדער ווי ער וואוינט, זיי האבן יעדן מודיע געווען, זיי האבן ארויסגעגעבן גאנצעטע פרינטאוטס, זיי ווייסן ווי יעדער סאלדאט וואוינט, זיי ווייסן אלע פרייוועט אינפארמעישן. דאס איז היינט אמעריקע, אמעריקע איז סר צלם, דער אייבישטער האט אוועקגענומען זיין שאטן, פון די אמעריקאנער ווייל זיי האבן אנגעהויבן מיט די משכב זכר חברה אז מען זאל קענען חתונה האבן א מאן מיט א מאן און א פרוי מיט א פרוי כותבין כתובה לזכר און אויכעט עטס זאלטס וויסן דער טאמפסאן דער האט אראפגעברענגט ער האט נישט אראפגעברענגט אונז שלאג מיר זיך מיט אים אונז גיי מיר אים נאך שטעלן אויפן פלאץ אבער ער האט אראפגעברענגט גאנץ ברוקלין ברוקלין איז אינדרערד מען וועט נישט קענען דא וואוינען ס'איז דא יעצט א נייע זאך די וואך איז עס געווען איינמאל א יאר גייען זיי אריין אין די טרעינס און זיי טוען זיך אויס די הויזן און זיי גייען פון סטעישן צו סטעישן, זיי פארן ארום אפאר הונדערט מענטשן, און זיי ווילן ווייזן אז מען קען גיין אין טרעין אן א הויזן אויך, מענער און פרויען, און אין ארץ ישראל מאכן זיי עס נאך, די ארץ ישראל פארשטייט נישט, ער דארף דאך האבן אזויפיל סייעתא דשמיא. ווייל דער אייבערשטער איז דאך ברוגז אויפן איד מער ווי אויפן גוי. אויפ'ן איד איז ער ברוגז פארוואס ער לערנט נישט דעם גוי די שבע מצוות בני נח, און אויפ'ן איד איז ער ברוגז פארוואס ער האלט נישט די תרי"ג מצוות, סאו דער איד האט צוויי פראבלעמס, קודם ער דארף נאך לערנען דעם גוי אויך, אונז זעמיר נאך מצווה אויפ'ן גוי אויך. איך דענק איך האב געלערנט אין סענדז סטריט האט דער ליובאוויטשער רבי געפירט א מישאן אז מ'זאל לערנען מיט די גוים שבע מצוות בני נח, געדענק איך די גרויסע בעלי תריסין, די חיים יאקאבלעך מיט די חברה, האבן אנגעהויבן דער משוגענער וויל לערנען די גוים זאלן שוין לערנען ש"ס ער איז שוין פערטיג מיט די אידן זאג איך אים חיים די אלע משוגעים איז דארט געווען א גאנצע קליקע זאג איך אים אנטשולדיגט צו עטס האלטס פון דעם איד צו נישט איז אירעלעווענט אבער דער איד זאגט נאך וואס ס'שטייט קלאר אין שולחן ערוך און אין רמב"ם דער איד איז מחיוב צו לערנען דעם גוי איף יו דאונט לייק איט יו דאונט לייק איט? דעטס יור פראבלעם. איז שטאטס אונז זאל מיר גיין לערנען דעם גוי וואס מען מעג און וואס מען טאר נישט און ווען ס'קומט אזא מין זאך א דאס איז קלאר אז דער גוי איז שטערקער דער גוי האט א גרעסערן וואוט פאוער ווי דער איד אבער איינער מוז מוחה זיין יעצט כ'וועל דיר זאגן וואס דאס הייסט מחאה ס'דא יעצט א גרויסע פראטעסט וואס ווערט געפירט דורכן קאלעדזש, ברוקלין קאלעדזש. זיי ווילן יעצט מאכן אז אלן דערשאוויץ זאל זיין בארד, ער טאר נישט אריינגיין מער אין דעם קאלעדזש. קודם ווייל ער האט געוואוינט מיט א מיינער, מיט מיט מיינערס האט ער געוואוינט, דאס הייסט זיך צו לייגן אין בעט מיט א מיינער, אזא פרעסטידזשעס מענטש? דאס איז דאך אנבעליוועבל. און דא שרייט ער אז וואטעווער, עס געשעט נישט, און אהער און אהין. דו חזיר דו, דו שוויין דו, דו ברוך מרדכי נאמבער טו. ברוך מרדכי'ן גיי איך רופן פון היינט און אן אלן דערשעוויץ, דער זעלבער חזר. איך האלט אז ברוך מרדכי זאל געבן פאר אלן דערשעוויץ א האלבע פון זיין בארד, ער ברויך נישט אזא לאנגע. צוויי חזירים, פוי א שוויין. יעצט, כ'האב ענק געזאגט אז כ'האב געבעטן א פרוי וואס זי טוט שוין יארן, דרייסיג יאר, אין די טשיילד מאלעסטינג. זי הייסט וויקי פאלין, זי טוט אין דעם שוין יארן, זי האט מיר דערציילט זי איז געפארן אויף ארץ ישראל ווייל זי איז א אידישע טאכטער און זי קען גוט די אידישע ווי מען זאגט פראבלעמען, און זי איז געווען א סייקאלעדזשיסט לייסענס, נישט געקויפט אין א דזשוק באקס נאר טאקע עכטע לייסענס, און זי איז געפארן אויף ארץ ישראל און מ'האט זי דארט אריינגענומען אין א מוסד פון מיידלעך, שוין אן עדווענסמענט, אנשטאט מ'וואלט אריינגענומען א מאן צו מיידלעך, זיי האבן גענומען א פרוי. זאגט זי מיר, מיידלעך וואס זיי פלעגן קומען קאמפלעינען, אין א סעמינערי, מיידלעך וואס זיי פלעגן קומען קאמפלעינען אז טאטעס שלאפן מיט זיי, זאגט זי, זי איז געווען אנדער שאק, ביקאוז פאר א נארמאלע פרוי צו פאר א נארמאלע מיידל איז דאס אזא מין בזיון, דער אייגענער טאטע זאל מיט איר שלאפן, שי וואז אנדער שאק, שי דזשאסט דידנט בעליוו איט, זי איז דארט געווען צען יאר צו וויפיל. ענד דען שי העד טו קוויט, און ס'איז געווארן ערגער ביי די מינוט, האב איך איר געבעטן אז זי זאל מיר געבן א ליסטע פונקטליך אלע חזירים, רבנים, וואס אלן דעשעוויץ איז געווען אינוואלווד, האט זי מיר געגעבן א ליסטע, איך וועל עס באלד אויסרעכענען, די גרעסטע הו איז הו איז ער געווען אינוואלווד, אז ער זאל זיי טרייען ריינצווואשן, מען רעדט שוין די לעצטע דרייסיג יאר, איז ועל כולם מיט'ן שייגעץ געגאנגען דער אלן דעשעוויץ איבער ברוך מרדכי לעבאוויטש, איך ווייס נישט. וויאזוי דו ווילסט אים רופן, דער חזר, דער מניוול, קענסט אים אפילו רופן קלינטאן, ווייל ס'איז מיר אריינגעקומען פון מערערע האט איינער אריינגעשריבן צו די גרעסטע צייטונג אין לאנדאן אז ביל קלינטאן איז אויך געווען א בן בית ביי די אנדערעידזשד גערלס אויף דעם איילענד דארטן מיט די פרשה פון עפשטיין. ס'איז אנבעליוועבל, האב איך געהייסן אז זי זאל מיר ארויסזוכן אפאר גרויסע, האט זי מיר געטראפן א גאנצע ליסטע. נאכדעם איז ער נאך געגאנגען מוסיף זיין חטא על פשע. דער דערשאוויץ, הע הע, וואס ער האט געטון? ער האט גענומען און ער האט ארויסגעגעבן א בוק, וואס דער בוק זאגט אז די אלע אלעגעישאנס קעגן סעקשועל אביוז איז שקר מוחלט. און שוין. פארשטייסט? אז א קינד האט געדארפט קאנפראנטן אזא אלן דערשאוויץ, אוואדי האט ער אים צעווישט. ער האט דאך ארויסגענומען ברוך מרדכי'ן וואס ער האט באקומען דרייסיג יאר, און נאכדעם האט ער מודה געווען ברוך מרדכי יא ער האט יא געטון. סאו אלן דערשאוויץ וואס איז מיט דיין בוק יעצט? און דאס זעלבע האט ער געטון מיט OJ סימפסאן. ער האט געשריגן ער איז אינעסענט אינעסענט אינעסענט ער האט אים ער האט אים ער איז געווען זיין לויער אין קאורט למעשה ער איז ארויס פריי ביי קרימינעל און ביי סיוויל דארף עס נישט זיין אזוי הונדערט פערסענט מבורר איז האט מען אים געטראפן גילטי און ער האט באצאלט מיליאנען יעצט פאר זיין טויט האט ער קאנפעסט און ער האט געזאגט יא איך האב איר יא געהארגעט טו מיר עפעס דערשעוויץ וואט העפענד טו יור בוק? האהאהא. און דעי זענען דעי קלוגע פאר לויערס קומען מאכן דא געלט, דער אלן דערשוויץ נעווער העד איט סאו גוד, ער האט נישט געוואוסט אז צום ריטייערן וועט ער ארויסשלעפן פון ברוך מרדכי'ן אפאר מיליאן דאלער, און אויכעט זיין ברודער וואס ער האט מיטגעברענגט. ער זאל אים צוהעלפן און דאס האט אויכעט געווארן באצאלט, באט עניוועי דאס זענען אונזערע וועגן וויאזוי אונז טומער אונז דיפעימער און אונז געמער ארויס בוקס און שוין. יעצט די חברה אין קאלעדזש, איך האב זיי אנגערייצט, איך האב זיי געשיקט די אינפארמעישאן וואס איך האב באקומען, און איך האב זיי אנגערייצט און איך האב געזאגט, ליסען, איף דיס מען וואקס אין יור קאלעדזש, איז עס א שרעק, ווייל מה דאך אז ער קען שלאפן מיט א אנדערעידזשד גערל, א מיידל אונטער זיבעצן, עטס זענטס דאך שוין אלע קיין עין הרע, צוואנציג, צוויי און צוואנציג, וואטעווער, סאו וואס שטעלט אים אפ ער זאל זיך לייגן מיט ענק שלאפן, און ס'האט זיי בארירט, און זיי האבן געמאכט א פראטעסט. אז ער טאר מער נישט קומען דארט אין קאלעדזש, עס טוט זיך דארט, עכ"פ צו ער וועט יא קומען אין קאלעדזש צו נישט דאס איז שוין אירעלעווענט, ער האט שוין זיין חיים טובים, ער זעהט שוין אז ווי דער יעקע פלעגט זאגן איך בין נישט זאו דום ווי איך זעה אויס צו זיין, דער יעקע פלעגט זאגן איך בין נישט אזא בהמה ווי דו מיינסט ווי איך זעה אויס אז איך בין, די זעלבע דא אויכעט, ער זעהט אז ראזענבערג. איז נאך נישט אזא בהמה, און ס'איז נישט איך, איך זאג נאכאמאל, כ'נעם נישט קיין שום קרעדיט, אז דו שטעלסט מיך אויף א וואגשאהל קעגן אלען דערשאוויץ איז ער מיליאן מאל קלוגער, און נישט נאר אלען דערשאוויץ, אפילו ברוך מרדכי איז מסתמא אויכעט קלוגער פון מיר, דאס איז אלץ חברה וואס זיי האבן געפירט און געדרייט מיט אלעם, דאס איז אנשי ציבור. משה טעראריסט אבות המוסרים, דאס איז מענטשן וואס האבן געפירט און געדרייט, זיי זענען מסתם קלוגער, אבער אונז האמיר ברוך השם איין זאך, אלהיהם של אלו שונא זימה, און אונז נעמער זיך אן פאר די קינדערלעך וואס מען טוט מיט זיי זנות מיט כח. סאו אלן דערשוויץ גייט פארן פון דארט אויך פון דעם קאלעדזש, לכאורה, אבער אפילו ווען נישט, די בושה, ער איז געווען דער גרויסער אלן דערשוויץ, דערשוויץ, יעדער געוואוסט דערשוויץ, ער איז היינט גארנישט. כ'האב געוואלט פרעגן אלן דערשוויץ, איך ווייס ס'קומט אן צו אים אויף ענגליש, כ'האב געזען אין. מארטא'ס וויניארד. ס'דא א פלאץ ווי אין מעסעטשוסעס ווי זיי גייען די פרעזידענט גייט דארט זומער פאר וויקעישאן ס'איז לעבן דעם וואסער ס'איז איינע פון די טייערסטע פלעצער וואס איז דא דארטן אונען די קענעדיס אונען דארטן די ריעל עסטעיט ס'הייסט מארטא'ס וויניארד. בעיסיקלי וואס איז געמאכט איז ס'איז א משכב זכר פלאץ איז די ווין יארדס הייסן די ביימער די קליינע ביימעלעך וואס ס'וואקסט דערויף טרויבן און דאס איז זייער געדעכט און ס'נאנט איינס צום אנדערן און דארטן מאכט מען צווישן די ווין יארדס מאכט מען משכב זכר און דארט האט ער גע ער איז געשטאנען אויפן טעלעוויזשן און מ'האט אים געזעהן אלן דערשעוויץ און ער האט געהאט ווידיאוס. וואס ער האט געגעבן פאר די טעלעוויזשאן אז ער איז געווען אין ארץ ישראל, מ'האט אים אראפגערופן און מ'האט אים געוואלט ווייזן וויאזוי די אראבער האבן געבויעט לעכער אין דער ערד, דעינדזשערעס לעכער וואס מ'האט געקענט, ס'איז געגאנגען מיילן אונטער דער ערד, מ'האט געקענט באמבעס דורכפירן. און ער האט זיך אזוי אויפגעטון, קוק, זעסט, מ'האט געכאפט, אוי, ס'איז געווען געפערליך. אלען דערשאוויץ איי וואנט טו עסק יו א קוועסטשען, די לעכער וואס דו האסט געמאכט אין די אנדער עידזשד גערלס וואס דו ביסט געגאנגען מיט זיי טוהן וואס מען טאר נישט, דו יו נאו וואט קיינד אוו ביג האולס דו האסט געמאכט אין זיי? דו יו נאו האו אוממאראליש דו האסט דיך אויפגעפירט מיט זיי? דו האסט זיי געלעכערט זייער גאנצן מהות הנפש און מהות החיים? זענען גויטעס מיט דו האסט געלעכערט זייער גוף און דו האסט געלעכערט זייער ספיריטשעל לייף, אלעס האסטו געלעכערט פאר זיי, סאו דו האסט א פראבלעם אז די אראבער האבן געמאכט לעכער און קומען מיט באמבעס? דו האסט דאס געטון פאר יונגע מיידלעך, און איך וויל דיר זאגן איין זאך, אונז האמיר א כלל, קיינמאל נישט געכאפט קיינעם דאס ערשטע מאל, אויב דו האסט עס געטון, האסט עס שוין מסתם געטון יארן און יארן און יארן, איטס נאט די פירסט טיים יו אר דואינג איט. און דאס איז זייער א שלעכטע נייעס, אזא פרעסטידזשעס מענטש ווי דו זאל דאס טון, און דו קומסט נאך אז דו ווילסט דיפענדן ברוך מאטן, ער איז אינעסענט, איך זעה שוין פארוואס ברוך מאטע איז אינעסענט, ער איז טאקע אינעסענט, אז דו מעגסט עס טון מעג ער עס אויך טון, ווייל ער איז בסך הכל א טראמבעניק, נאט אן עדזשוקעיטעד פערסאן. באט עניוועי, זענען מיר געגאנגען און שלאגן מיר זיך יעצט מיט די סקולס, א גרויסע פראטעסט איז גאוינג אן, די סקול איז אין ברוקלין קאלעדזש, און נאכדעם פון דא גייט עס אריבער גיין ביז קאנעדיקעט דארטן ווי ער איז געווען, דער גאנצער פראפעסאר אוו לאו אין הארווארד, דאנט ווארי אונז גייען מיר נישט מוחל זיין קיינעם, ער און אונז האמיר יעדן רייט, אין די חברה שרייען יעצט אין קאלעדזש אז זיי קענען נישט פארשטיין וויאזוי מ'האט גענומען א מענטש וואס דער מענטש האט ארויסגעגעבן א בוק פיל מיט ליגנט אז דאס איז אלעס נאר א מעיד אפ סטארי, און א מענטש וואס האט געטאטשט מיינערס, וויאזוי קען מען נעמען אזא מענטש און ער זאל זיין אונזער מורה דרך? און ער זאל אונז לערנען. און אזוי ווייטער. אה, אלען דערשאוויץ, יו אר פינישד. וואטש און סי, נישט דאס האסטו געוואלט אויף דיין עיטיעט בירטדעי. איט וואזנט עקזעקטלי וואט יו אר טינקינג אוו. יעצט וועל איך ארויסגעבן די ליסטע, א טיילווייזע ליסטע וואס מען האט צוזאמגענומען פון אלע רבנים וועם ער האט שוין אלץ פרייגעוואשן. קודם נחמיה וועבערמאן, דאס איז די לעצטע. נאכדעם איז דא ליבאוויטש. נאכדעם איז דא מארק געפני. נאכדעם איז דא דזשעפרי עפסטיין, נאכדעם איז דא מרדכי אלון, דער פון ארץ ישראל וואס ער האט אים פריי געשטימט, מורא'דיג, נאכדעם איז דא סטיווען שאטענשטיין, ווייס נישט פונקטליך וואסערע קעיס דאס איז געווען, אט דאס איז די חברה וואס געבן ארויס די שאס, נאכדעם איז די קעיס פון ברוך ליינער, דאס איז א ביטערע קעיס געווען, נאכדעם איז די קעיס פון וואודי אלן, און נאכדעם איז די קעיס פון אלווין גאלדשטיין. יעצט איז דא אן ארטיקל וואס דארטן ווערט דערמאנט דערשאוויצ'ס נאמען אויכעט, מיט די NAMBLA דאס איז אז דארט שטייט אז אלען דערשאוויץ האט סופארטעד די ACLU סטענד און וואס איז געווען די פראבלעם מיט די ACLU אז די פרעזידענט האט מען אים געבאסטעד אויף פארנאגרעפי טשארדזשעס. יעצט כדאי דו זאלסט פארשטיין די NAMBLA דאס איז א וועבסייט וואס מען האט געמאכט ווייל מען האט געהארגעט א יונגן שייגעץ אין ניינטין ניינטי סעווען.

עניוועי, זיין רישות קומט ארויס, ס'איז ממש א א שרעק. און זעהט עטס זיך, דאס דאס זענען אונזערע, ווי מען זאגט, די גרויסע מענטשן פון די שטאט. ס'איז געווען צו די זעכציגסטע בירטדעי פון אל שארפטאן, ס'איז געווען א א בירטדעי פארטי פאר אים, איז איינער פון די גרעסטע לויערס, פרעסטידזשעס לויערס, ביינאכט האט ער אטאקירט א פרעמדע פרוי אין בעט. ס'איז אנבעליוועבל! ער איז אריין אין איר צימער, ס'איז אנבעליוועבל! יעצט ער שרייט אז ס'איז געווען קאנסענט אז זי האט אים גערופן, הא דאס איז שוין א ביטערע פראבלעם, העהעהה ס'איז קאנסענט! איר זעט וואסערע חיות ס'דרייען זיך ארום אונז? ס'איז ממש א שרעק! עניוועי, יעצט לאמיר גיין אביסל ווייטער, איך וויל ענק זאגן, ווער ס'געדענקט נאך, אין די קעמפ, האבן מיר געלערנט אין קעמפ, איז געווען א זאלקין, עטס געדענקט וואס ר' משה יוסף פלעגט רעדן, דער זאלקין! דער זאלקין! וואס איז געווען איז געווען אזוי, געווען א געז סטעישאן קעגן איבער די קעמפ, קעגן די בחורים קעמפ, און ס'האט געהייסן זאלקין ווייל דארט איז געווען א זאלקין ראוד, ס'איז נישט וויכטיג, און ער פלעגט פארקויפן געזאלין, ער האט אריין געברענגט אלע כשר'ע קענדיס, און ער האט געגעבן פארן עולם, האט פארקויפט, בחורים האבן ליב א קענדי א טשאקלעד, די וואס האט אדער פארקויפט איז געווען א יונגע שיקסע מסתם פון פֿינף און צוואַנציק יאהר, און זי האט זיך אזוי געלעקט צו די בחורים. עניוועי, איז געווען דעמאלטס ר' משה יוסף, ס'האט אים מורא'דיג וויי געטון, ווייל דער בחור זאגט איך גיי נאר קויפן טשאקלעט און נאכדעם געשעהט וואס מען טאר נישט, איז פלעגט ר' משה יוסף דרש'ענען אין זאלקין ראוד, עניוועי, האט ר' משה יוסף געוויינט, האט ער נאכגעזאגט דעם מדרש, וויאזוי האט מען אריינגעכאפט אזויפיל אידן זאלן גיין זינדיגן ביי עבודה זרה, בעל פעור, מען האט דארטן געזינדיגט אין פרשת פנחס, וויאזוי האט מען דאס געקענט אזוי. פועל'ן ביי כלל ישראל, פלעגט ער נאכזאגן דעם מדרש, דער מדרש זאגט אזוי, ס'איז געווען אן אלטע פרוי געזעסן אין פארנט פון עפעס א געצעלט, און זי האט פארקויפט סחורה, שניט וואר, נו, מ'דארף שוין אריינגיין צו יענעם אין הויז, זעהט מען שוין נאך סעמפלס. ווערט שוין א גאנצער מדובר. ווען מען איז אריינגעקומען אינעווענדיג איז נישט געווען קיין סעמפלס פון קיין סחורה זאגט דער מדרש, ס'איז געווען א גוי'טע וואס איז געווען אויסגעטון, א יונגע, און ס'איז געווען דארט אנגעגרייט וויין אויפן טיש און ס'האט אוועק געשמעקט, און די גוי'טע האט געזאגט א שמואלי קום וואוין מיט מיר, נו ער האט דאך נישט געוואלט האט זי אים געגעבן וויין, דא האסטו אביסל גוטן וויין, ס'איז א מחיה, נעם דעם וויין, נו אז ער איז שוין געווארן שיכור

גייט עס שוין אלל דע וועי, האט מען זיך שוין געביקט צו די עבודה זרה, און נאכדעם האט מען געטוהן זנות. דאס איז געווען די פרשה פון בעל פעור אזוי ברענגט דער מדרש. איז ער רבי נתן יוסף פלעגט דאס נעבעך שרייען, מען נעמט דארטן אן אלטע פרוי אינדרויסן, און אינעווענדיג פארקויפן יונגע מיידלעך פארקויפן קענדיס מיט זאכן פאר בחורים, געווען געפערליך. עניוועי, לאמיר צוריק קומען צו אונז. וויאזוי האט משמרת הצניעות, למשל אזא נחמיה וועבערמאן, ווען ער גייט צו צו א מיידל אין די גאס, געבט זי דאך אים א שטויס, און איך וויל טאקע אויסלערנען די קינדער, כ'האב געהאט יעצט א פאל, און א מיידל האט מיר פארציילט, אז איך האב געזאגט אויפן האטליין אפאר חדשים צוריק, אז א בחור וויל דיך אטאקירן, געב אים א שטויס, ווייל דאס דאס איז די שעדליכסטע פלאץ ווי דו קענסט איינעם דערלאנגען א זעץ צווישן די פיס, ביי א מאן, און סאו זי האט אים דערלאנגט אזא שטויס, דער בחור איז אראפגעפאלן, זי האט געמיינט זי האט אים געהארגעט, פרעג איך אים נו וואס, ביסט געווארן וואריד? זאגט זי ניין, כ'האב געהאפט ער'ט פייגערן, וואס גייט ער מיך שטופן צווישן די פיס. עניוועי, ס'איז נישט וויכטיג. איז למעשה ווען נחמיה גייט צו צו א מיידל ער זאגט איך וויל דיר געבן טערעפי וואלט זי אים געזאגט אזוי קודם איך בין נישט קראנק און נאכדעם וואס האב איך מיט דיר און נאכדעם וואלט זי געגאנגען צו די רבנים וואלט עס פארציילט נישט וואס וואלט איר עפעס געהאלפן אבער על כל פנים די רבנים וואלטן געהאט נאך אן אדרעס מיט וועמען צו טשעפען באט עניוועי וויאזוי איז דאס געקומען אז נחמיה האט געקענט טון אזאלעכע זאכן וויאזוי איז דאס געקומען אז שלום שניצלער האט געקענט באקסן טאמער מ'האט נישט באצאלט די חובות פאר משמרת הצניעות, און וויאזוי איז דאס אז ער האט געקענט נעמען יעדן דריטן בחור אויף קווינס און אים מטמא זיין אויפן וועג, וויאזוי איז דאס? די תירוץ איז איז זייער פשוט, זיי האבן געהאט א נאמען משמרת הצניעות, ממילא האבן זיי באקומען טראסט ביים עולם, די פאבליק האט זיי געטראסט, און ממילא האבן זיי שוין געקענט טון וואס זיי האבן געוואלט, ווייל אלעס איז געגאנגען אונטערן נאמען משמרת הצניעות, אזוי ווי די דזשיהאדס, די אראבער. למעשה איז אזוי, די חברה זיצן טאג און נאכט און זיי זעהן. אז זיי קענען נישט צוקומען צו מיידלעך ווייל נחום ראזענבערג האט עס אונטערגעהאקט, יעדער ווייסט משמרת הצניעות איז פאני, נו וואס גייט מען דא טוהן? מען איז אויפגעקומען מיט א נייע זאך אז אזוי ווי די מיידל'ס קלייד אין לעיקוואוד זענען אביסעלע צו קורץ, האבן זיי געמאכט אן ארגענעזעישאן וואס יעדעס מיידעלע וואס איר קלייד איז אביסעלע קורץ זאל דארט אריינקומען, זיי וועלן עס אויסמעסטן. פארשטייט וואס זיי וועלן טוהן? זיי וועלן זאגן דעם מיידל שטיי א מינוט, איין מינוט, און זיי וועלן אויסמעסטן ווי לאנג די קלייד איז, זיי וועלן עס אביסל ציען, נאכדעם וועלן זיי אריינלייגן די הענט אונטערן קלייד, זיי וועלן פאטשקען דארטן, חזירים און נבלים, און ממילא וועלן זיי אריינכאפן די קינדער, און זיי וועלן קענען מאכן אביסל זנות, אז די קלייד איז צו קורץ העט מען עס אויפהייבן, ס'העט ווערן לעבעדיג דארט, ס'העט ווערן אן אלען דערשאוויץ געשעפט, עניוועי, כדי זאלן אבער צוציען די קינדער זאלן קומען צו דעם ארגענעזעישאן, איז די ארגענעזעישן האט צעטלעך פון רבנים. רבנים איז נאך אזויפיל ווערט וויפיל די נואף איז. אז ווען זיי גייען זיי האבן געמאכט אז זיי געבן א פיר שטאקעדיגן קאון אן אייזקרים. איר הערט וואס דא גייט פאר? זאלקינס! מען פארקויפט פאר די בחורים שיינע קענדיס און טשאקלעדס און ווער פארקויפט עס? א יונגע שיקסע האלב נאקעט אויסגעטון אינעווענדיג דארטן אין סטאר. אנבעליוועבל! מעשה פון בעל פעור. איך וויל וועגן דעם רעדן דערפון, איך וויל ווייזן ווי פארקרומט אונזערע קעפ זענען. איז דא אזא מין ענין אז די מיידלעך'ס קליידער זענען קורץ? איז דאך די בעסטע וועג ווי מען קען דאס טון איז אין סקול. יעדע מיידל גייט אין סקול, רוב מיידלעך, נישט יעדע, ס'איז דא אסאך וואס זיי האבן נישט זוכה געווען, מ'האט זיי ארויסגעווארפן, אבער רוב מיידלעך גייען אין סקול, און אז זיי גייען אין סקול זענען זיי דאך פיינע מיידלעך. זאל די טיטשער נעמען, די טיטשער מיט די פרינציפל. גארנישט טון מיט קיין זכרים, מיט קיין אייזקרימס, אוי וואט קיינדע נאנסענס איז דיס? זוויבעל פון די אגודה, ער לאזט צו אלע זנות. זוויבעל כ'האב דיך געוואלט פרעגן עפעס, איך האב א גוטע אפערטונעטי פאר דיין טאכטער, שיק דיין טאכטער צו ברוך מרדכי'ן, און ברוך מרדכי וועט אויסמעסטן איר קלייד און וועט איר געבן א פיר לעיער אייזקרים, איך פארשטיי נישט פארוואס וועסט עס נישט טון, אה ווייל דיין טאכטער איז אנדערש, וואס? זיך אזעלכע בלאפערס די גאנצע. אגודה, די גאנצע, ווייל די אלע זאכן וואס לעיקוואד טוט זנות בעקט דאך די אגודה, ווען נישט די אגודה וואלטן זיי נישט געקענט אנקומען אין ערגעץ, סאו אונז בעק מיר די אגודה און די אגודה בעקט זנות און אזוי גייט עס, סאו איך וואלט זייער שטארק געוואלט אז מען זאל שיקן די אלע מיידלעך צו ברוך מרדכי, ברוך מרדכי איז מסתם גוט אויף אויף א יארד-סטיק קען מיר זיין מסתם זייער גוט אויף דעם, און אזוי ווי ער האט נישט וואס צו טון און מען זאגט דאך אז ער ארבעט אין סאטמאר אריינגעגעבן אין עיטי טו לי עוועניו. איז דאך מורא'דיג גוט, וועט מען שיקן אלע מיידלעך צו אים, און ער וועט גיין יעדן אויסמעסטן און אריין קוקן אונטערן קלייד ווי וואס אויף די אנדערע זייט צו מען קען אראפ לאזן א העם פון די קלייד, און איך זאג עס נאכאמאל, מען דארף רעדן פון דעם ביקאוז ווי אר סאו סקרוד אפ, קיינער זאגט גארנישט, קיינער זאגט גארנישט, יעצט נאך א זאך, איך האב געזאגט פאריגע וואך עפעס איינער האט געזאגט מען טראגט אים אן א שידוך א טאטן וואס איז נאכגעלאפן.

און זי האט אים איבערגעלאזט דארט אליינס, און דער טאטע איז געקומען אים זאגן אז די באשאו איז פאריבער. פרעגט מיך דער בחור א שאלה, די פעקט דעט שי וואקד אוט ווייזט אויס דעט איי עסקד א ווערי ראנג קוועסטשען, אדער קען זיין זי איז מאלעסטעד, זאג איך אים זעסט דאס ווייס איך נישט, איין זאך קען איך דיר זאגן, דו האסט געפרעגט א רייט קוועסטשען, ביקאז איף שי נאו וואט מאלעסטינג איז אלל אבאוט, ענד שי דידנט עסק יו אה ביי די וועי וואס הייסט דאס מאלעסטעד, דעמאלטס איז צרות. און איך וואלט געוואלט.

באט שי וואקד אוט. למעשה איך האלט אז אפילו ווען ס'איז סאו אוט אוו פראפארשען, אבער פארוואס האט זי ארויסגעוואקט? פארוואס האט זי ארויסגעוואקט? זי האט געקענט זיך אויפהייבן ארויסגיין שיין, אדער זי האט געקענט זאגן א גוטע נאכט, אדער זי האט געקענט זאגן איך ווייס נישט וואס, דאס איז מאלעסטינג. ס'מוז זיין אז דאס מיידל איז טאקע אויכעט מאלעסטעד. און איך וויל זאגן פארן עולם, יעדער איינער ווען מען טוט א שידוך טוט א גרויסע עוולה. מען דארף פרעגן א בחור, דארף פרעגן די מיידל, זאג מיר דו האסט. מעדיקל פראבלעמס? ס'איז א נארמאלע שאלה. איך פלעג פרעגן די אלע מענטשן, איך פלעג זאגן מיינע חברים זאלן פרעגן, פרעגט מיך איינער אמאל, ביסט א משוגענער? למשל דו זעסט א בחור און ער איז א קראנקער, וועט ער דיר גיין זאגן אז ער איז א קראנקער? קיינמאל אין לעבן נישט! ער איז נישט קיין משוגענער ער זאל דיר זאגן ער איז א קראנקער. זאג איך אים ניין, דו דארפסט אבער פרעגן און ער זאל דיר זאגן אז ער איז נישט קראנק פאר א דיפרענט ריזען. געווען אמאל אינוואלווד אין עפעס א גט. פון א שלום בית פראבלעם וואס דער מענטש איז געווען א טאטעל א משוגענער פון קאפ ביז פיס, אזוי ווי ס'איז יעצט אויך געווען א גט, געווען א גט יעצט אין בארא פארק פון די בני קץ דער וואס זאגן אז איינע פון די זישעס קינדער האבן גע'גט א פרוי און אפאר וואכן שפעטער האט דער דער גע'גט'ער יונגערמאן אנגעמאכט דאס גע'גט'ע ווייבל, ער האט געמיינט ס'איז דאך זיין פראפערטי און מ'האט אים אויפגעפיקט מ'האט אים איינגעזעצט. דאס איז די בני קץ, די ווילדעוואטע חברה. זישע קץ האט נישט געקענט האלטן די ערווה ביי זיך, ארומגעלאפן אין קליימער און אלע קינדער מכשיל געווען און אויכעט אין קעמפ. עניוועי, בקיצור, איז איינער פון די בני קץ האט געגעבן א קראנקן זון, ענדליך, מען האט געגעבן א גט. ברוך השם, אבי מ'האט זיך שוין אפגעגעט. איז בין איך יענע מאל פארמישט מיט אזא גט, און דער טאטע. פון די מיידל פון די ווייבל האט געטענה'ט אז דער בחור איז קראנק, ער גייט שוין יארן צו דאקטוירים, ער נעמט העווי מעדיקעישן, און וואס קענסטו טון? האט דער טאטע געזאגט, נו וואס האב איך געדארפט טון, איך זאל אים נישט חתונה מאכן, איך זאל אים שיקן אין דזשאנק יארד? האט ער געטענה'ט, אבער דו האסט חרוב געמאכט דאס מיידל, דאס מיידל איז גייט יעצט זיין א גרושה, קודם כל וועט זי נישט טרעפן א גוטן שידוך, ס'האט געקאסט זעכציג זיבעציג טויזנט דאלער די חתונה מיט די קליידער מיט מיט אלעם. אויפפיקסן א דירה, האט דער איד געענטפערט ביי די דין תורה אזוי, ווען ער פרעגט מיך ווען צו מיין זון איז געזונט צו נישט, וואלט איך געהאט איינס פון צוויי טשויסעס, אדער ענטפערן יא ער איז געזונט, דעמאלטס האב איך געזאגט א ליגנט, אדער איך וואלט געזאגט דעם שדכן, בין נישט אינטערעסירט אינעם שידוך, ווייל קיין ליגנט וויל איך נישט זאגן. אבער אז ער האט מיך נישט געפרעגט, נו וואס האט ער געוואלט איך זאל גיין ארום מיט א סיין אויף מיין זון'ס רוקן איך בין א חולה רוח? פרעגן, וועל איך דיר אדער ענטפערן א ליגנט אדער אינגאנצן. זיך נישט ענטפערן, איך וועל אפשר נישט וועלן טון דעם שידוך, כ'וועל נעמען אן אנדערן משוגענעם וואס ער וועט נישט פרעגן. אבער גיין מיט א סיין בין איך נישט מחויב און בית דין האט עס אנגעגעבן פאר א שטארקע טענה. פארוואס? ווייל זיי האבן געזאגט ליסען, אין יעדע זאך וואס מ'גייט אריין אין א הויז וויל עס קויפן נעמט מען א היסטערי פונעם הויז, פארוואס פרעגט מען נישט? און זייט דעמאלטס כ'האב אלץ אויפן האטליין געהאלטן אין איין זאגן מ'דארף יענעם פרעגן. בין נישט אינטערעסירט וויפיל בלאט גמרא דו קענסט וויפיל נישט, איך וויל וויסן איין זאך, ביסט א חולה רוח? האסט. שארט קאמינגס, מענטשן פארקויפן קינדער וואס האבן דייעביטיס א גאנץ לעבן סטראגל, און מען זאגט גארנישט, און נאך די חתונה זאגט מען ויהי בבוקר והנה הליה, קען זיין ווייל אונז האמיר געהאט א פעטער לבן וואס ער איז געווען א א גנב, לעבט מען נאך די דזשינס, נאך דא ביי אפאר ביליגע חברה וואס ס'ליגט נאך דאס אין די דזשינס, אבער דאס איז נישט ריכטיג, אז במילא דארף מען פרעגן, עס וויל איך זאגן פארן עולם, מען דארף פרעגן צו ס'איז דא העלט אישוס. ווייל ס'איז דא אמאל וואס מ'קען נישט לעבן דערמיט. די גמרא אין נדרים זאגט אז טאמער איין ד' איז גרעסער ווי א צווייטע דאס איז א העלט אישו, און מ'קען גט'ן א פרוי אן א כתובה. דאס הייסט א מום, א מום וואס מ'קען נישט זעהן. סאו ס'איז דא העלט אישוס, און די גמרא האט עס, די חזל האבן עס פארשטאנען, ענד דער וואז נאו ריזען פארוואס מ'טאר נישט יענעם פרעגן. אז ער טאר זאגן א ליגנט, און נאכדעם אים רופן צו דין תורה, ס'טאקע זיין א. טאוט לאס אבער מ'האט צו האבן קאמפענסעישאן פון געלט. יעצט לאמיר צוריק גיין ווייטער. איך האלט אז פון היינט מאל אן דארף מען פרעגן דעם בחור, זאג מיר, ביסטו אינטו געי? ביסטו שוין א סעקס פריק געווען פאר איינעם? האט מען דיך שוין מאלעסטעט אין א מקווה אפאר יאר? דאס זעלבע דארף מען פרעגן די מיידל, ביסטו אינטו לעסביען? האט דיך איינער שוין געפאטשקעט? א בת רחל טיטשער? ביסטו שוין אין אינטו די קלאב מיט מיידלעך אינאיינעם נאך וואס מ'מאכט סעקס אין פאבליק? און נאכדעם זאלסטו פרעגן, זאג מיר, דו האסט א טאטן? יא. זאג מיר, דיין טאטע איז א חזיר? דיין טאטע האט דיך שוין געטרייט אמאל צו טאטשן בהוד יפיו? צו ער האט דיך שוין געטרייט מאנס צו זיין, צו מפתה זיין? ליסען, ס'איז שוין דא אזויפיל קעיסעס, ס'איז שוין, עס איז שוין ממש געווארן א ריאליטי רבותי. און מען דארף זיין זייער אפן אבאוט איט, ביקאוז לאמיך דיר עפעס זאגן, אז דער בחור איז געי און די מיידל איז אינטו לעסביענס, זענען זיי דאך ביידע חולי רוח, דארפן זיי ביידע גיין פאר העלפ, פארוואס זאלסטו נעמען א געזונטן בחור און אים שיקן פאר העלפ? קענסט דאך נעמען א קראנק מיידל און איר שיקן פאר העלפ. סא דאס זענען די נייע זאכן וואס עז טיים גאוס ביי איט העפענס. ווייסט איך אין מיין שטאט טעקסעס האב איך ענק פארציילט אז מהאט געהאלטן האסטידזש א א האספיטעל כהאב געזאגט קוק סהאט זיך צו צולאזט אבער ניין ברוך השם סהאט גארנישט צו טוהן. סגעווען אן אינצידענט מיט א משוגענעם וואס זיין זון האט באקומען דארטן טריטמענט. און אים האט נישט געפאלן וואס די דאקטער האט אים געזאגט און א שלעכטע בשורה איז ער אביסל משוגע געווארן אבער גארנישט מהאט אים אווערפאוערד איז אלעס אקעי. יעצט סע, טעקסעס האב איך ענק שוין געזאגט איז א ריפאבליקען סטעיט, דארט נעמט מען נישט אונטער די חאזעריי פון חתונה האבן א זכר מיט א זכר. פלארידע גראדע וואס מען האט אויך נישט געגלייבט אז מען וועט עס דורך לאזן, זיי האבן עס יעצט דורך געלאזט, ס'איז שוין געווארן א ריאליטי. באט עניוועי, נישט דאס וואס וויל איך ארויסברענגען. איך וויל ארויסברענגען אז ס'דא סען אנטאניא אין טעקסעס דארטן ווי ס'איז א שיינע מקום פרנסה, מען קען זיך אויכעט קויפן א שטיקל. א ווען מיט א לייטער און מען קען ווערן א ריפעירמען, ס'איז דארטן דא באלד דריי א האלב מיליאן מענטשן, איינע פון די גרעסטע שטעט וואס איז דא אין סען אין טעקסעס, סען אנטאן הייסט עס, עניוועי, און ביי די וועי די וועלפעיר טשעקס פארן דארט אהין אויך. יעצט כ'וויל זאגן נאך א זאך, ס'איז דא איינער א רב וואס ער הייסט ראביי דזשעי מארק העריס, ער פלעגט גיין שווימען דארטן אין סען אנטאן אין די פארקס, מען פלעגט זיך אויסטוהן דעם העמד און דעם אונטערהעמד, זיך עקספאוזד אזוי, מען קען נישט זאגן אז עס איז א פארברעך, אבער עס האט נישט אויסגעזעהן צניעות'דיג, און ער פלעגט צוגיין צו אידישע פרויען און זאגן, אזוי ווי דא פארט מען זיך אויף ריידס, איז מען דארף האבן צוויי פאר א רייד, וויל ער נעמען בארגן א קינד ער זאל מיט אים פארן פאר א רייד, קיצור די פרויען האט דאס נישט געפאלן. און זיי האבן נישט געמאכט קיין לאנגע שהיות מיט אים און זענען געגאנגען זיי האבן אים ריפארטעד פאר די פאליס און מ'האט אים געבענד אז ער טאר נישט גיין אין קיין איינע פון די פארקס ס'איז דארטן דא זעכצן פארקס וואס זיי האבן געמאכט פאר קינדער אין סען אנטאן און מ'לאט אים נישט גיין אין קיין איינע פון די פארקס. מ'האט אים געבענט. איז וויל איך פרעגן דעם עולם א שאלה, פארוואס זעמיר אונז ווילימסבורגער מער צוריקגעבליבן ווי יעדער מענטש, ווי יעדע ארגאניזעישן אין די וועלט? איך וויל זאגן פאר יעדע אידישע טאכטער, ס'איז ארומגעגאנגען א שיינע פיקטשער פון א מקווה ווי פיר אינגעלייט זיצן חזירים און מיט די פיס טאטשן זיי זיך איינער דעם אנדערן די ערווה און זיי זיצן און מ'פעניעט דארטן און מ'שרייבט אזוי זעען אויס די מקווה'ס. יעצט דער וואס האט עס געשריבן שרייבט עס פאר פרויען זאלסט וויסן אז ביינאכט גייסטו אין די מקווה דיך טובל'ן ווי יענער לאזט איבער שכבת זרע לבטלה און זיי מאכן השחתה, ס'איז נישט סענעטערי ס'איז גארנישט. עניוועי, איך וויל פארשטיין וויאזוי לאזטו דיינס א קינד גיין אין א מקווה? און וויאזוי לאזטו דיין מאן גיין אין מקווה? דיין מאן איז גארנישט געמאכט פון צמוקים פון אויסגעטריקנטע ראזשינקע, ער האט נאך א גוטן יצר הרע. פארוואס זעמיר אונז אזאלעכע צעדרייטע בהמות משוגעים אונז וויל מיר ברך מטכס זאל זיך דרייען ביי אונז אין גאס, ער זאל זיך דרייען ביי אונז אין מקוואות? ס'דאך אנבעליוועבל האו סטופיד און איגנארענט אונז פיר מיר זיך אויף. ס'איז א שאנדע, ס'איז א בזיון. און אונז האלט מען עם חכם ונבון? איי וואלד בי סקעפטיקעל טו טינק אבאוט איט. ס'איז א שעים, רבותי איים טעלינג יו איטס א שעים. אנבעליוועבל. יעצט לאמיר איצט גיין דא צו שטאט. אז יענעם האט מען געבענט פון זעכצן פאבליק פארקס, סען אנטאן טעקסעס, ווייל ער איז נישט געגאנגען צניעות'דיג אנגעטון און ער האט געזאגט פאר פרויען איך וויל מיט דיין קינד פארן אויף אזא ראולער קאוסטער צו וואטעווער איט איז, מען דארף האבן צוויי מענטשן. און וויאזוי איז דאס אז ביי אונז איז דא מלמדים? חזירים, איך האב שוין געזאגט אסאך נעמען זענען ווייטער געבליבן מלמדים. ס'איז דא אפאר וואס מ'ווארפט ארויס ווייל זיי האבן נישט די ריכטיגע קאנעקשאנס, באט איטס א שעים אויף וואטס גאוינג אן. יעצט איך האב ענק שוין געזאגט, די וואס האבן געכאפט בילקעס ביי רבי אהרן טייטלבוים ביי שלש סעודות מיט די וועל איך שוין נישט קענען אויפטוהן גארנישט, איך נעם די יוגנט די וואס זאלן לאכן פון די אלע מעשות, חסידות איז שוין דא, אהרן טייטלבוים האט מיר געגעבן טרייפות שוין ווידער, הי סטרייקס עגען אבער דר'עולם איז ווידער דא. כ'וויל פרעגן יעדע אידישע טאכטער, דיין זון גייט שלש סעודות און מען זינגט די שיינע ניגונים וואס דאס איז מעורר ליבשאפט צווישן אידן און צווישן אייבערשטן, אבער דער קינד איז נאכנישט אויף די מדריגה, בעיסיקלי איז ער א סעקס פריק פאר זיין שכן א יונגערמאן אדער אן עלטערע איד. איך וויל וויסן וויאזוי קענסטו אריינלאזן דיין זון אין א שול וואס איז טונקל ווען דו ווייסט אז דארטן איז בור חשוכה? האו קען יו דו דיס? פארוואס? ווייל אהרן איז דארט? אהרן אליין דארף א שומר? אהרן האט א שלעכטע היסטערי אין זיינע יונגע יארן, כ'וויל עס נאר נישט איבערגיין ווייל ס'איז שוין נישט נוגע, ער האט שוין איינגענומען די וועלט אפילו מיטן שלעכטן היסטערי, מענדל גייט אריינקומען, זיין זון גייט אריינקומען אן א אונטערהויזן אין שול, און מ'עט אויך שוין גארנישט זאגן. וויאזוי איז דאס? אז עטס לאזט דאס צו. איז געווען די וואך אין קרית יואל מ'האט מיר געשריבן פיקטשערס אז אויף די וואנט איז דא מ'זאל געבן אַכצן דאלער תיקון שובבים פאר וועם פאר משמרת הצניעות משמרת הצניעות איז יענקי קעלנער מיט טייטלבוים אלע שקצים וואס האבן עקסטארטעד געלט אלע יארן איך האב אליין אמאל אויפגעקאלט דעם קעלנער ער פון משמרת הצניעות אין קרית יואל און איך פרעג אים וואס הייסט איך הער דו האסט ארויסגענומען פון דעם געלט זאגט ער ליסן איך האב נישט קיין וועידזש, דאס איז מיין וועידזש, וויפיל איך קען כאפן כאפ איך, סאו פארוואס דארף מען די זעקס און דרײַסיק דאלער דעמאלטס? ס'הייסט דאס דארף מען האבן פאר דעם טייטלבוים הילל טייטלבוים'ס פלעשלייט וואס ער גייט ארום אינמיטן שלש סעודות, איך וויל וויסן איין זאך, ווען איינער כאפט אן א בחור אזוי ווי עס דארף צו זיין ביי די ערווה, וואס זעהט ער מיט דעם פלעשלייט? ער קוקט דען אראפ אונטערן גארטל וואס מען טוט? ער קוקט יענעם אין פנים? יענער שעמט זיך שוין נישט? יענער האט נישט קיין שום בושה? אפילו ווען דו קוקסט אים אין פנים, ער לאכט דיר אין פנים און ער טוט ווייטער וואס ער וויל. איך האב נישט ארויס די גאנצע זאך וואס דא גייט פאר, איך וואלט עס געוואלט פארשטיין, וואס זעהט הילל טייטלבוים מיטן פלעשלייט בשעת ס'איז טונקל און א איד אדער איין בחור כאפט אן א צווייטן אדער אדער א אינגערמאן כאפט אן א בחור אדער א איד כאפט אן א בחור, ער כאפט אים אן ביי די ערווה, יא, וואס זעהט יענער? וואס זעהט ער? ער האט דיך עניוועי צוזאמגעשטופט אריין איינער אין צווייטן, סאו וואס זעהט ער? ער זעהט אז ער האט נישט אויפגעזיפערט דעם זיפער און אריינגעשטופט די הענט? און אפילו דאס קען ער דען יא זעהן? ער קען דאך דאס אויך נישט זעהן מ'איז אזוי צוזאמגעשטופט. וואלט געוואלט בעטן דעם עולם הייבטס אן צו ווערן נארמאל. ס'האט מיר דערציילט א איד, ער האט געהייסן ר' וואלף גענאד, געווען א סיגעטער, א מארעמארישער, ער האט געוואוינט דא אין ווילימסבורג, האט ער מיר אמאל פארציילט אז ער האט אמאל געפרעגט דעם רעבן דעם דברי יואל, האט ער אים אמאל געפרעגט, רבי! פארוואס ביי שלשידעס בענטשט דער רבי אויף א גלעזערנעם בעכער, און אנדערע זאכן וואס מען בענטשט ווען איז אלץ דא א זילבערנע בעכער? האט אים דער רבי געענטפערט, זאגט ער, דער רבי האט אים געזאגט, ס'איז טונקל ביי שלשידעס, און איך וועל בענטשן מיט א זילבערנעם בעכער, עט די זילבערנע בעכער פעלן. האהאהא. דאס האט ער מיר פארציילט. עניוועי, ער האט נישט געוואלט א זילבערנעם בעכער ווען ס'איז טונקל. סאו כ'וויל ענק פרעגן א שאלה. א זילבערנער בעכער איז מער ווערד ווי א בחור, מען כאפט אן א בחור, מען טוט מיט אים וואס מען טאר נישט איז דער בחור פינישט פאר לייף, רבותי ער איז פינישט, איך האב יעדע וואך כמעט א מעשה פון א בחור ס'איז אראפ פון אידישן וועג און אסאך האבן זיך גענומען דאס לעבן אסאך ווילן זיך נעמען דאס לעבן, אלעס פאר איין זאך ווייל מען האט זיי געפאטשקעט. א זילבערנע בעכער קאסט צוויי הונדערט דאלער, פיר הונדערט דאלער, פינף הונדערט דאלער, א בחור'ס לעבן איז מער ווערד ווי דאס. סאו רבותי וואי דאנט יו וועיק אפ. סאו יעצט לאמיר אביסל רעדן נאכאמאל צו די רבנים. רבנים עטס ווייסט וואס ס'גייט פאר, ווייל דעמאלטס ווי איך האב געשריבן בריוון פאר די רבנים וואס ס'גייט פאר האבן מיך די רבנים אפגעקאלט אונז ווייסט מען בעסער ווי דו נאר אונז וויל מיר נישט טוהן גארנישט פארוואס ווייל דאס איז אונזער רעוועניו אונזער פרנסה וואט א שעים שעים אן יו רבנים עניוועי איך וויל ענק עפעס זאגן רבנים, אונז גיי מיר ענק האנטן ביז מען וועט נישט לאזן איינעם ער זאל איבער בלייבן, נישט חלילה מ'עט ענק הארגענען, ניין ניין ניין, מען וועט ענק מאכן אזא נאמען אז ס'וועט ענק עקלען, מיך יעצט אויכעט איינער אפגעקאלט, גאלאנטער רב וועגן א שידוך, דו הרג'עסט אים אוועק, די דו דו דו דו באגראבסט אים, איך זאל אויפהערן, זאג איך אים הער אויס, דאס איז א מלחמה להשם בעמלק, און זאלאנג דער גאלאנטער וועט נישט ארויסקומען, ער וועט זאגן כ'האב אונטערגעשריבן קעגן א מענטש וואס ער האט געוואלט פראטעקטן קינדער פאר נאו ריזן, און איחרטנא בהון, עס טוט מיר לייד וואס כ'האב עס געטון, און איך טו תשובה דערויף, און איך שטעל מיך צו אויף די זייט פון די פגועים, ביז דעמאלטס האט ער ביי מיר נישט תשובה געטון, וועל איך אים רודפ'ן עד חרמה, עט ער נישט טון א שידוך, ווער זאגט ער דארף א שידוך? אפשר טאר נישט מעגן זיין א אידישע טאכטער מיט א משכב זכר'ניק? ווער זאגט דען מען מעג אים בכלל חתונה מאכן? ר' משה פיינשטיין האלט די קידושין נישט קיין קידושין. און יעצט האט מען מיך אפגעקאלט אויף נאך א רב כ'האב אים אויך געהאט אויפן האטליין. אויך פון די אונטערשרייבערס. ער האט אויך יעצט א פראבלעם מיט א שידוך פאר זיך. עטס מוזט ענק אנהייבן אויסצולערנען, אונז גיימער ענק רודפ'ן ביזן לעצטן טראפ בלוט, אונז עט מיר ענק מבאיש ריח זיין, נישט חלילה מיט שקר, ס'איז דא גענוג אמת אויף ענק, און אז עטס ווילטס. מוזט עטץ מאכן א קאמיטעי פון רבנים און איך וויל האבן סייקייטריסט מיט סייקאלעדזשיסט זיי וועלן קומען רעדן און זיי וועלן ענק מסביר זיין ווי דעינדזשערעס דאס איז און אינאיינעם וועט מען אויסארבעטן א סיסטעם נישט די רבנים די רבנים זאלן גיין אין דרערד זיי זענען דרערדליגער ווי ס'וועט זיין געלט וועלן זיי טון און ווי נישט נישט מ'עט מאכן א סיסטעם אז די שטאט זאל האבן אזא מין ארגענעזעישן אויף יעדע זאך איז דא אן ארגענעזעישן פארוואס זאל נישט זיין אן ארגענעזעישן אויף דעם? ס'איז דא צובראכענע בחורים וואס מ'האט זיי נעבעך אומגעברענגט. פארשטייסט וואס דא גייט פאר? ס'איז דא אזוי אז טאמער וויל מען האבן גוי'אישע קינדער ממזריקו ס'איז דא א וועג וויאזוי מ'קען עס האבן ס'איז נישט קיין שום פראבלעם און די ס'איז דא צוויי ארגענעזעישנס וואנס אפאן ע טיים באמב. און די צווייטע איז בוני עולם ומחריבם. נאכדעם איז דא ווער ס'העלפט ארויס פון די תפיסות. נאכדעם איז דא רופא חולים, ביקור חולים, די קינדערלעך וואס זענען נעבעך געפאלן איז נישט דא פאר זיי גארנישט, זיי האבן נישט וואו צו גיין, און אונז גיימער עס אם ירצה השם אהער שטעלן וועדער יו לייק איט אר יו דאנט לייק איט, וועדער ס'קאסט נאך אפאר מיליאן מענטשן זאלן ליינען וואס ס'גייט פאר אין די אידישע קאמיוניטי און זאלן שפייען אויפן איד. אר איטס גאנע טעיק א לאט לעס דען דעט, באט איטס גאנע העפען. ווייל מיר עפענען, איך האלט ביים עפענען אזא ארגענעזעישן, אין די זעלבע צייט וואס איך האלט ביים עפענען אזא ארגענעזעישן, וויל איך טוהן נאך א זאך אויך, און דאס איז זייער וויכטיג, אז מען זאל געבן העלפ פאר די חברה. ס'איז דא גאווערמענט פראגרעמס, אונז'מיר עס באקומען אם ירצה השם, און דאס דארף געטוהן ווערן. יעצט וועסטו פרעגן פארוואס איך דארף די רבנים, איך דארף זיי נישט, איך האלט זאלן אלע גיין אין דר'ערד, זענען דר'ערדליגערס און דארט זאלן זיי גיין, ס'איז נאר אויף אזויפיל. אז איך וויל זיי מסביר זיין וואסערע רשעות זיי האבן געטוהן די גאנצע צייט מיט כלל ישראל, און כדי זיי זאלן תשובה טוהן מוזן זיי זיך היינט צושטעלן אן די רייט סייד, נישט אזוי ווי איינער קאלט מיך אפ, מ'האט אים מאלעסטעט, הייבט ער אן, די רבנים לאזן נישט גיין צו צום, ליסן, אויב דו גייסט צו די רבנים, גיי צו זיי ווייטער, נעם דיין זון און זיי אים מקריב אויפן רבני'שן מזבח, אויב דו גייסט מיט זיי, גיי צו זיי. אם ה' הוא אלוקים, לכו אחריו, ואם הבעל, לכו אחריו. זיי זענען בעל, זיי זענען עבודה זרה. דער איד ביסט גערעכט און ער האט זיך צוגעטשעפעט צו מיר און ברוך השם ס'גייט זיין נאך גוטע ארעסט בקרוב. סאו דאס איז דער שובבים פאר די רבנים. איר דארפט תשובה טון אויף די אלע זעכציג יאר וואס מ'האט טויזענטער און צענדליגער טויזענטער קינדער מטמא געווען און רובם ככולם האלטן אפילו נישט שבת. דא איינער, ס'האט מיר יעצט געזאגט. און איך האלט שבת נאר מיין ווייב זאל זעהן און די קינדער, אבער איך, איך גלייב אין גארנישט, זאגט ער, ווען איך בין אוט אוו טאון גיי איך אריין אין א מעקדאנעלדס און איך עס מיך גוט אן, איך וויל נאר נישט די קינדער צושטערן זייער מנוחה, באט דאזענט אינטערעסט מי עניטינג, פרעג איך אים וואס איז מיט דיר געשעהן, דערציילט ער מיר וועלכע רב ס'האט מיט אים געוואוינט, סעקשועל אפעיר יעדן פרייטאג אין א מקווה, פלאס היר ענד דעיר וואס האט אים אנגעכאפט. זעטס אויס ווען זיין ווייב איז נישט געווען ריין האט ער אים געכאפט נאכמיטאג אויך. א שעים וואס דא איז פארגעגאנגען. סאו רבנים שטעלטס ענק אויף די אנדערע זייט, יו אר אן די ראנג סייד אוו טאון. און ווען איך רעד רבנים רעד איך אפילו פון דעם שאפראן הרב, די חזיר, די מנוול, די גנב, די ווייסט אז זלמן לייב פיליפ האט א ברודער וואס האט ארויסגעגעבן דעם פרשת הכסף, ער האט א פראבלעם מיט ערליך געלט, ער האט דעם שאפראן רב'ס זון אין שאפראנער תלמוד תורה מאנס געווען, דארט איז געווען דער מאיר. געווען א מגיד שיעור האט זיין זון שאפראן רב'ס זון אין די תלמוד תורה מאנס געווען נאר אזוי ווי ער'ז גאלאנטער שוואגער האט מען געמאכט א שווייג און שטעל דיר פאר ער איז נאך געווארן א דיין זלמן לייב פיליפ'ס ברודער דער חזר דער וועלט'ס חזר וואס מ'האט אים ארויסגעווארפן פון שאפראן אינמיטן זיין א מגיד שיעור ער איז היינט געווארן ביי די זאליס א דיין איז דאס א דזשאסטעפייד? יעצט עמיר גיין ווייטער איך האב ענק געזאגט אז דער אייבישטער האט נישט געדולדט דעם זנות. עטס זעטס ליידער וואס עס געשעט, די גאנצע וועלט איז אין שאק, מ'האט אומגעברענגט און אידן אין פראנקרייך האבן שוין נישט ווי קיין וועג ארויס, זיי ווילן אלע אנטלויפן, די גאווערמענט בעט זיי זאלן נישט אנטלויפן, ס'איז דא בערך הונדערט טויזנט אידן היינט געבליבן, ס'איז געווען פיר פינעף הונדערט טויזנט מ'איז שוין צוביסלעך אלע ארויס, נישט נאר אויף ארץ ישראל איבער די גאנצע וועלט, און זיי זאגן אז אן אידן וועט נישט זיין קיין לאנד, ס'וועט נישט זיין גארנישט, יעדער ווייסט די אידן מאכן די זאך. אנטווערפן איז אמאל געווען גרויסע פראבלעם מ'האט געכאפט די אידן מיט די דיימאנדס אז זיי האבן נישט באצאלט טעקס געקומען א גרויסע לויער האט געזאגט ליסן אמאל איז געווען די דיימאנד ביזנעס אין אמסטערדאם האסט זיי גערוידעפט זענען זיי געקומען אויף אנטווערפן ס'האט אויפגעלעבט די שטאט דו ווילסט רוידעפן די אידן עמער אלע אנטלויפן דעטס איט נאו פראבלעם. סאו דאס דארף מען וויסן די אידן האבן שוין נישט דארטן קיין פיוטשער זיי ווייסן נישט וואס צו טון נאר ברוך השם דער גוי האט אויך נישט קיין פיוטשער און ס'אזוי איך האב ענק געזאגט אזוי גייט זיין מען קען נישט טשעפען מיטן אייבישטן סאו עניוועי. די זעלבע גייט זיין דא אין ניו יארק אויך חלילה, ווייל הערצט האט געוואלט ברוך מרדכי זאל קענען וואקן אין די גאס מיט די ערווה אינדרויסן, און אונז האמיר געוואלט ער זאל זיצן אין דזשעיל, פיין, און אונז האמיר נישט געוואלט א זכר זאל חתונה האבן מיט א זכר, ווייל דעמאלס קענסטו אין יעדע מקווה קען יעדער אכצן יעריגער בחור טוהן מיטן חבר כל מיני מנוולות און די קענסט גארנישט זאגן, דאס איז דאס געזעץ, און סאטמאר האט געוואוט פאר דעם, סאטמאר מיט אגודה מיט אלע גרויסע חברה, פיין, יו אר העפי דיס וועי, זיי העפי, יוסי וועבער ביסט אן אלטער. שטינקער שוין, דו גייסט פייגן ביז איך ווייס נישט ווען, הו נאוס, דו האסט צוגעלאזט פאפע? מילא פאפע רב האט עס געטון, אים אדזשאסטיפיי איך, דער מענטש איז א חסר דעה, דער מענטש איז געווען א צוריקגעבליבן קינד, און מ'האט נישט געגלייבט אפילו ער קען א פסוק חומש, און היינט איז ער געווארן א רעבע, סוי אים אדזשאסטיפיי איך וואס ער טוט, ווען ער טוט זיך אויס די הויזן אינמיטן בית מדרש איז עס אויך אדזשאסטיפייד. א צוריקגעבליבן קינד געווען. אבער וועבער יוסי מיט די אלע ערליכע מענטשן מיט די וואס זיי פאפא רב'ס תלמידים זכרונו לברכה ווי האט ער צוגעלאזט דאס אלעס? עטס האטס אויך געוואוט פאר די אלע דזשענדער לאוס? פארוואס? ווייל מ'האט אים געגעבן אפאר טאלער? יוסי, די געלט איז נישט געגאנגען אין דיין טאש, אבער די עבירה גייט אויף דיר, ווייל דו ביסט פון די זקנים דארט. און יעצט איז געשטארבן דער אהרן אויבערלענדער, א איד אן עושר. ער האט נישט געקענט אפשטעלן פאפא, ער האט נישט געקענט אפשטעלן רבי אהרנ'ן, ער איז געווען א גרויסער געלט געבער פאר רבי אהרנ'ן, נאר יעצט איז שוין צו שפעט, איז אפגעשטארבן, די דזשענדער לאו איז דא, אונז וועמיר נישט האבן קיין מנוחה, און אין אזא סאסייעטי ברענגט מען אונז קינדער אויף די וועלט. אלא איך האב געוואלט זאגן אז ס'איז דא מענטשן וואס זיי זאגן אז אויב זיי דייעלן נײַן וואן וואן אפילו זיי זענען אויף מיין האטליין איז עס אזוי פאוערפול, אז ס'כאפט די פאליס און די פאליס קאלן גראד אפ און זיי זאגן אנטשולדיגט וואטס העפענינג איז כ'האב נישט געוואוסט אזוי דעינדזשערס און מ'קען יענעם איינזעצן ווייל ער מאכט כאילו פאוני קאלס צו די פאליס איז האב איך געוואלט זאגן אז פון היינט מאל אן גיי איך נישט נוצן עמערדזשענסי נײַן וואן וואן נאר איך גיי נוצן וואן הונדרעט וואן זירא זירא פארוואס ווייל אין יוראפ און אין ארץ ישראל איז וואן זירא זירא די פאליס איך קען נישט נוצן נײַן וואן וואן פאר מיין טעלעפאון ליין. ווייל טאמער ס'גייט אריין צו די פאליס ביי מיסטעיק קען איך מאכן אז די מענטשן וואס הערן אויס זאלן האבן סיריעס פראבלעמס און דאס וויל איך נישט, סאו פון היינט מאל אן גיימער נוצן וואן זירא זירא פאר עמערדזשענסי, אבער איך וויל מסביר זיין פארן עולם, טאמער געשעט ענק אן עמערדזשענסי אז מ'טאטשט א קינד, דעמאלטס איז ניין וואן וואן. עניוועי, יעצט לאמיר גיין ווייטער, כ'האב געזאגט די גאנצע צייט, גערעדט אפאר מאל, כ'האב גערעדט פאר צוויי וואכן און פאר דריי וואכן צוריק, אז א פרויען מקווה דארף זיין אומזינסט, ס'איז דא פרויען וואס זיי האבן נישט דאס געלט, קאסט צוואַנציק דאלער, מ'דארף געבן אפאר טיפס, דעי דזשאסט דאונט העוו דע מאני, ס'איז דא ממש פרויען וואס זיי קומען נישט אויס מיטן טעגליכן בודזשעט, האב איך געזאגט. אז אין די איסט סייט איז דא די מקווה וואס איך האב איבערגעפיקסט, דארט גייט ר' משה פיינשטיין'ס זון ר' דוד גייט צו צו אפאר גבירים און ער זאגט אזוינפיל האט געקאסט אויפן יאר, ס'איז אריינגעקומען כך וכך, ס'קומט אריין פעניס ווייז וואס מענטשן לייגן אריין א דאנעישן באקס און מען צאלט עס אויס, און אזוי דארף זיין איבעראל. יעצט איז דא דער באלעבאס פון לאמבער יארד, דער הייסט ראזענבערג, ס'איז ולא היה בתוכו עידו אנו יודעים על השם, ס'האט נישט מיט נחום ראזענבערג גארנישט, ער איז נישט קיין משפחה, ער איז גארנישט, ער איז ראזענבערג דער מנוול, דער חזיר, דער שייגעץ, דער ימח שמו'ניק וואס ער האט אפן זיין האל האט ער אפן אום שבת, און ווען ס'איז געווען אמאל א אסיפה מיטן זענטער חזיר אז די מקווה פארלירט געלט וואס מ'זאל טוהן האט דער זענטער חזיר זיך אנגערופן, נו ווי, נו ווי זאגסטו ראזענבערג? דאס איז די באלעבאס פון ראוז קעצל, זאגט ער, איך זאג, ווער ס'וויל זיך ענדזשויען זאל באצאלן, ענדזשוימענט קאסט געלט, און דער סיגוטער חזר איז ווייטער געזעסן מיט אים ביי איין טיש, אזוי ארבעט עס. כ'האב דיר געוואלט זאגן ראזענבערג צוויי זאכן, נאמבער וואן, ביי אונז איז חתונה נישט קיין ענדזשוימענט, און נאמבער טו, אז מען ברענגט קינדער אויף די וועלט און מען וואוינט מיט א פרוי און זי גייט אין מקווה, דאס טוהן מיר ווייל דער אייבערשטער האט אזוי פארלאנגט, האט גארנישט מיט ענדזשוימענט, אזוינע איז ביליגער אין די גאס. און צו ברענגען היינט קינדער אויף די וועלט קאסט אסאך געלט, און אזויפיל קינדערלעך פאלן נעבעך אוועק פונעם סיסטעם, און דאס טוט מען נישט פאר ענדזשוימענט, מען טרייט די בעסט און מען בעט דעם אייבערשטן פאר הצלחה. יעצט דו האסט א טאכטער וואס איז געווען א זונה נאכדעם וואס זי איז שוין געווען אן אשת איש, איז זי נאך ארום געלאפן מיט א בחור, און דערפאר איז זי געווארן א גרושה, און דערפאר האט זי חתונה געהאט נאכאמאל. קען זיין דו האסט אויסגעלערנט דיינע קינדער אז מעריד לייף, און די חלק א סעקס וואס קומט צו מיט מעריד לייף, דאס איז ענדזשוימענט, איטס נאט. און עספעשעלי איף יו רילי וואנט ענדזשוי יורסעלף איז דא טשיפערע וועיס טו דו איט, אונז טוהן מיר עס לשם יחוד קודשא בריך הוא ושכינתי' און א אידישע טאכטער איז זיך מוסר נפש און זי גייט אין מקווה אזוי ווי דער הילל חזר דער רופט זיי מילך קעסטלעך, הילל וויינבערגער רופט פרויען מילך קעסטלעך, יא זיי זענען מילך קעסטלעך, זיי געבן זיי געבן צו זייגן פאר קינדער, נאכדעם גייען זיי אין מקווה און זיי ברענגען נאך קינדער אויף די וועלט, דו חזר דו מנוול דו שייגעץ וואס דו ביסט, זיי זענען מילך קעסטלעך זיי זענען זיך מוסר נפש. ס'איז דם נעכר ונעשה חלב, דאס בלוט איז מסירת נפש. ווערט פארוואנדלט, ס'ווערט אויפגעטוישט און ס'ווערט מילך. קוקן נישט אויף זייער געזונט און זיי ברענגען קינדער אויף די וועלט. סאו בקיצור, זאלסטו דיך אויסלערנען, זאלסט נישט רעדן. נעקסט. איז געגאנגען דער סיגוטער חזר און האט געזעסן ווייטער מיט אים ביי איין טיש, איך פארשטיי נישט וויאזוי דער שייגעץ האט עס געקענט טון, נאר וואס איז געווען א פויער נעבעך, א היטלער געליטענער פויער. עניוועי, הער איך ס'געווען יעצט נאכאמאל אן אסיפה אין סאטמאר ביי די זאלוינים, מ'זאגט אז די מקווה טראגט נישט קיין געלט, מ'דארף זעהן עפעס צו טוהן. הער איך זאגן, כ'נעם א דיסקלעימער, אז מ'האט גערעדט וועגן העכערן האט מען געשריגן זאלסט עס נישט טוהן, ווייל נחום ראזענבערג שרייט אז אפילו אזוי איז עס צו הויעך. האט זיך איינער אנגערופן, נו וואס זאל מען טוהן? זאגט א צווייטער, העי, מ'גייט דאך דא נאך געלט פאר יעדע משוגענע מוסד אין ארץ ישראל, נו ווערט מען געוואויר אז ס'איז א באנטש אוו בלאפערס, עניוועי. סאו לאמיר אויסהאלטן אונזערע מוסדות, לאמיר זאגן אז די מקווה קאסט נישט קיין געלט, צו ס'קאסט וויפיל ס'האט געקאסט ביז יעצט, דאס איבעריגע וועט מען צולייגן. איז דא עכט א יונגערמאן וואס מ'האט געהייערט, ער גייט ארום נאכדעם, ער געט ער געט ארויס אזאלכע ראפעלס, און ער געט אויכעט ארויס א נאכט אויסצוהאלטן אין בור, ווייל באמת, דאס אויך א זאך וואס איך האב מיך געשלאגן מיט דעם אויסגעוועפטן דיין, דעם ישראל חיים מנשה פרידמאן באטשי, כ'האב געזאגט אז ס'קומען צוריק אינגעלייט שפעט פון חתונות, פון שפיטעלן און פון אנדערע פלעצער, די מקווה פלעגט זיין צוגעשפארט, סאו אויף אזויפיהל כ'האב אזויפיל כח געהאט דעמאלטס, נאך דאן פארן חרם, מ'האט זיך גערעכנט מיט יעדע זאך וואס איך זאג, אז מ'האט צוגעשטעלט אז ס'זאל זיין די גאנצע צייט, מ'זאל האבן וועם צו קאלן, און ס'זאל נישט קאסטן עקסטערע, א אינגערמאן קומט אהיים פון א שפיטאל ערגעץ, ער קומט פון באסטן, מיט א קראנק קינד נעבעך, זאל זיך כאטש אזויפיל קענען האבן אז ער זאל קענען דערפרייען די פרוי לדבר מצוה, און ער זאל זיך אויכעט פרייען. ס'איז אנבעליוועבל, דאס האט מען ב"ה איינגעפירט אז ס'איז דא די גאנצע צייט, נישטא אזא מין זאך ווי א אינגערמאן זאל דאס מוזן מיטמאכן, כ'האב מיך געשלאגן אין לעיקוואוד אויכעט, ס'איז דא א תשובה אין נודע ביהודה, אז טאמער ס'איז נישטא ווער ס'זאל קוקן אויף די פרוי צו זי טובל'ט זיך כשר, ווייל מ'מוז דאך האבן א פרוי וואס איז העכער צוועלף יאר זאל זען צו די האר שטארצן נישט ארויס, ס'איז דאָ אַ תּשובֿה אין נודע ביהודה, אַז דער מאַן מעג אױך זײַן די קוקערן. איר הערט? אַ מחיה, װאָס? װער האָט דאָ געהאַט אַזאַ מין לוקסוס? און די פֿאַרשטינקענע יונגעלײַט אין לעיקװאָוד, איך זאָג, דאָס זענען אַלע נואפֿים. מ'האָט אַמאָל געשיקט אײנעם, איך האָב אַ הוראה צו לערנען מיט חתנים, האָב איך פֿון אײנעם הערשעלע קלײן, װאָס ער איז דעמאָלט אַרײַנגעגאַנגען מיט מיר צו צום רבֿ שך, עניוועי ער האט מיר גע ער האט מיך אויסגעפרעגט ער האט מיר געגעבן הדרכה און ער האט מיר געגעבן א צעטל אז איך קען זיין א מדריך איז דער הערשעלע קליין מ'האט אים גערופן אמאל פון ארץ ישראל ווייל די אינגעלייט געווען א שרעק וואס האט זיך אפגעטון אין לעיקוואד איך האב דעם טעיפ אפילו וואס ער האט געזאגט איך קען עס אפילו ארויף לייגן אז מ'וויל אבער למעשה ס'איז אזא מין חזיריי'קע דור דא די גאנצע בני תורה אז ס'איז א שאנדע וואס דארט גייט פאר ס'איז דא דארט אזוינע וואס האט מכשיל געווען די גרעסטע תלמידי חכמים סאו די לעיקוואדער חברה האבן זיך געמאכט א מנהג אז מען איז געגאנגען אויף א חתונה אויף וויליאמסבורג צו אויף בארא פארק און מען זיך צוריק געקומען שפעט האט מען געלאזט די מקווה אפן אבער א קוקערן איז נישט געווען איז דער מאן געווען די קוקערן ער האט געמאכט זיכער די ווייב האט א חתונה יעדעס מאל זי דארף גיין צו טבילה וואט ען אגלי טינג ס'גוט פאר א תשובה אין נודע ביהודה טאמער מאכט זיך אמאל א זאך אבער אין א שטאט ווי לעיקוואד מען זאל נישט קענען מען גנב'עט אזויפיל פון די גאווערמענט מען האט אזא מין סורפלאס פון קעש זאל מען נישט קענען האבן א קוקערן מען זאל קענען אנקאלן זי זאל אראפקומען? ס'איז אנבעליוועבל! און נאכדעם האב איך געשריגן צו די בני תורה עס איז בני טעגער יא בני טעגער מען דארף קוקן צוויי זאכן קודם דארף מען קוקן צו די פרוי האט נישט קיין חציצות אין ערגעץ וואס דאס איז זייער שווער צו קוקן דורך א שפיגל צו זי האט א חציצה אויפן רוקן און נאכדעם דארף מען קוקן צו די האר גייען אריין אונטערן וואסער. איז אויב די האר אריינגיין אונטערן וואסער איז דאך שוין אזוי אז זי איז אויסגעטון, זי איז שוין אין די מקווה אינגאנצן און מ'דארף נאר קוקן פון אויבן, עה, ווען מ'וויל שוין דן זיין דארף מען דאך וויסן וויאזוי מ'קוקט, ס'איז דא אסאך רבנים וואס האבן מיר געזאגט זיי גייען ווען מ'טובל'ט א גיורת מוז דאך זיין דארטן א בית דין, איז עטליכע רבנים האבן געזאגט זיי פארלאזן זיך אויף איינעם, מ'דארף נישט יעדער קוקן, און נאכדעם זאגט מען ארויף. די האר, דער גוף איז צוגעדעקט אונטערן וואסער. בסך הכל קוקט מען אויף די האר זעהן צו אלע האר זענען אונטערן וואסער. און מער פון דעם דארפסטו נישט זעהן עניוועי. איז במילא איז עס נישט געפערליך. ער זאגט איי דאס וואס איז דא דער א פרוינדעל וואס ער האט געקוקט און געמאכט זעקס וואכן עקסערסייז צו ווייזן וויאזוי זי מוז זיך איינבייגן די פיס און דעם רוקן פאראויס מיט די אלע זאכן אזוי ווי שטייט אין שולחן ערוך זאגט ער די מין זאך זעמער אונז נישט גורס. דאס האט דער חזר געטוהן ווייל ער האט זיך ענדזשויט. עניוועי, סאו ברוך השם האט מען עס אין לעיקוואד אויכעט מבטל געווען, איך האב מיך געשלאגן פאר די אלע זאכן. יעצט לאמיך גיין ווייטער. הער איך זאגן אז מען האט ברוך השם צוגעשטעלט דעם סיסטעם מורא'דיג און ס'קאסט אסאך געלט און ס'פארלאנגט געלט. איז זאל איך זאגן פארן עולם, דו האסט גארנישט מיט ארץ ישראל זיי זענען רייכער פון אונז, זיי גייען עניוועי צו די בחירות און זיי נעמען געלט. דעם גרעסטן תלמיד פון רעבן א תולדות אהרן. רעבע פלעגט אסאך מאל נעמען געלט פון אידן זאגן געב פאר אים געלט העסטו געהאלפן ווערן ווייל ער איז אין ירושלים אזא חשובע קהילה. פאר ער האט געשטארבן האט ער געזאגט אזוי, ער האט געלאזט א צוואה, צחקתי דארטן עטליכע מאל, האט ער געזאגט א צוואה אזוי, אויב מען פילט אז מען קען נישט דורך מאכן אן נעמען געלט פון די רעגירונג פאר קופת חולים פאר טיפת חלב פאר די אלע זאכן זאל מען נעמען. ער האט געקענט מעמיד בנסיון זיין, פארשטייסט פארוואס? נישט ווייל ער האט נישט געהאט, ווייל ער איז געווען א מולטי מיליאנער, מען האט אים געשיקט געלט פון די גאנצע וועלט. דאס איז דער אלטער רבי אברהם יצחק, דאס איז דעם רבינ'ס בעסטער תלמיד. איך וואלט געוואלט וויסן וויאזוי זעט אויס דעם רבינ'ס שוואכסטער תלמיד. דאס איז דאס ליצנות וואס דא גייט פאר. דאס איז שוין דער בעסטער תלמיד פון רעבן האט דאס געטון. סאו לאטס ענק אפ פון ארץ ישראל, לאמיר אריינלייגן געלט דא ביי אונז אין די מוסדות. א אידישע טאכטער זאל נישט האבן קיין פראבלעם אז זי זאל גיין אין די מקווה. זיך מקדש און מטהר זיין, ביי דוד המלך שטייט דארטן ביי בת שבע שטייט דארט אזוי והיא מתקדשת מטומאתה, ווען א אידישע טאכטער גייט אין מקווה ווערט זי מקודש, זי הייליגט זיך, זי ווערט א שטיק קדושה, זי ווערט א שטיק שכינה הקדושה, קומט אן א חזר און ער זאגט וועסט זיך ענדזשויען, אן ענדזשוימענט איז עס. וואט א דזשאוק, וואט א שעים. פרעג דיין טאכטער צו זי האט זיך אינדזשויט דעמאלטס ווען זי איז ארום אלס אשת איש, איז ארום געגאנגען מיט מיט אנדערע, דעיס איז געווען אן אינדזשוימענט, מעיבי פאר האר באט איט וואז אן אינדזשוימענט, באט נישט ווען א אידישע טאכטער וואוינט מיט איר מאן, דער איז נאו אינדזשוימענט אין דעט, דאס טוט מען ווייל דער אייבישטער האט געהייסן, און גראדע איז עס א זאך וואס דאס האט א הנאה אויכעט, אזוי ווי ס'איז דא אסאך מצוות וואס די מצוות האבן אין זיך א הנאה. למשל עסן דעם קרבן פסח, ס'איז גוט, ס'איז פיין, ס'איז דעלישעס, צו עסן א מצה, צו אנדערע זאכן וואס האט אין זיך א מצוות עשה וואס מען דארף טון, און ס'האט אין זיך געוויסע זאכן תענוגים אויכעט, אבער דאס איז נישט די פשט אז דאס איז א ענדזשוימענט, ענד דער איז נאו ענדזשוימענט ביהיינד דיס, ס'איז נאר ווייל דער אייבערשטער האט געהייסן. סאו כ'האב הנאה און איך וויל ענק געבן א קאמפלימענט פאר די זאלוינים, די ארוינים ווייס איך נישט וויאזוי ס'האלט יעצט ווייל מענדעלע האט געמוזט אוועקרוקן דעם דעם פרוכת וואס ער האט אריינגעלייגט און זייט דעמאלטס האבן זיי אים אנגעזאגט אז נחום ראזענבערג טאר גארנישט וויסן, ווייס איך נישט. מענדעלע, איין זאך ווייס איך יא אז דו ביסט א חזיר. און נישט נאר דו נאר דיין שוואגער אויכעט, שמעון זאב מייזעלס איז דער זעלבער חזר ווי דו, כ'ווייס נישט צו די זעלבע, דו האסט צו טוהן געהאט מיט בחורים און מיט זונות אין אמסטערדאם, ער האט געהאט צו טוהן דא מיט אשת איש, אידישע טעכטער, דער אמת איז אז דו ביסט א קלענערע חזר פון אים, ווייל ער האט כאטש, ער האט מכשיל געווען א אידישע טאכטער, דו האסט כאטש דאס נישט געטוהן, אויף אזויפיל קרעדיט געב איך דיך, אז ביסט געגאנגען מיט א שיקסע אין אמסטערדאם, אין וואורסט קעיס סענעריאו וואלסטו ווען באקומען אביסל פון די דיזיז, פון עידס. און שוין, ס'וואלט גארנישט געווען וואלסט אראפגעגאנגען אלס א קדוש, דו'סט נאך ליגן לעבן דברי יואל אויכעט. הרב הצדיק רבי אברהם לייטנער האט געשריבן, מ'האט מחלל געווען דעם רעבינ'ס ציון ווייל מ'האט אריינגעלייגט דעם סיגעטער, דער סיגעטער איז א ברכה אז ער ליגט דארט, ער איז צווישן אלע שקצים נאך דער גרעסטער צדיק דארט, עט ליגן אהרן און זאליקא און מענדעלע חזר און שמעון זאב מייזליש, האו דו יו לייק דעט. דעמאלטס וועט ער זיין אמת'דיג מחולל. יעצט, כ'האב געוואלט זאגן נאך א זאך, זייער וויכטיג, דער עזריאל טויבער איז געפארן יעצט אויף אנטווערפן, מיט זיין איידעם דארטן ביים רב, און איז געפארן חתונה מאכן אן אייניקל, און ער האט אריינגעגעבן אז ער גייט זאגן אין די אגודה א דרשה, און נאכדעם האט ער אריינגעגעבן אז אויסער דעם וואס ער גייט זאגן א דרשה פאר פרויען. גייט ער נאך נעמען וואן אן וואן בעיסיס אויפנעמען פרויען? אוואדע, ווען איך בין געוואויר געווארן האב איך גראד ארויסגעשיקט אויף אנטווערפן א ידיעה אז קיינער זאל נישט גיין צו דעם חזר, ס'איז דא א פרוי וואס זי באקלאגט זיך און זי וויינט און זי גייט פאר טערעפי ווייל דער חזר האט איר ארויפגערופן, ס'איז געווען א מיידל, זי האט געזוכט א שידוך האט ער איר ארויפגערופן אין א האטעל, און ער האט איר געזאגט זי זאל זיך אראפלייגן אויפן קאוטש און נאכדעם האט ער אנגעהויבן צו טאטשן זי איז א יעקע זי איז ארויסגעשפרינגען און זי האט געזאגט בשום אופן נישט און למעשה איז זי קראנק איז וואס קען מען דא טוהן קען מען אויף אזויפיל טוהן זאגן אז עזריאל טויבער טאר נישט מראיין זיין און אויפנעמען פרויען מער קען מען גארנישט טוהן איז געגאנגען דער סייקאלעדזשיסט האט אים אנגעקאלט היתכן ביסט דאך א פרומער איד דו מאכסט טעיפס האט ער געזאגט ליסן איך בין געווען אין א האטעל אליינס איך האב מיך פארלוירן איך בין נאר היומען ביאינג. און האט ער נאך געוואלט אפילו באצאלן די טערעפי פאר די פרוי, אבער די פרוי וויל נישט נעמען פון אים, די ווארט איז נישט די פאר דאלער די טערעפי, ווען דו מאכסט מיך נישט קראנק דארף איך נישט קיין טערעפי פון דיר. סאו וויל איך זאגן פארן עולם מען זאל וויסן ער פארט ארום איבעראל ער מאכט שבתון'ס, טריי נאט טו געט סטאק מיט דעם חזיר, טאמער יא עסטו דארפן זיין טערעפי פאר די רעסט אוו יור לייף. יעצט איז אויך אריינגעקומען אז אויסער דעם וואס ער האט געהאט אין אנטווערפן האט ער טויבער געהאט א גרויסן. אויפנאמע, איך הער זאגן אז ס'איז נישט געלונגען ווייל ס'איז דורכגעפאלן ווייל ברוך השם מ'האט דעם חזר אפגעשטעלט און ער איז א באוויסטער חזר. ס'האט מיר איינער אפילו געזאגט אז כ'זאל שוין נישט רעדן פון אים ווייל ער האט נישט קיין שלום בית, איך הער ער גייט זיך גט'ן, איך וויי, איך נעם נישט קיין רעספאנסעבילעטי, איך נעם זעכצן אהאלב דיסקלעימערס, אבער איין זאך וויל איך ענק זאגן אז ס'איז א מילתא דעבידא לגלויי. יעצט. אויסער דעם וואס ער האט געוואלט אין אנטווערפן צורעדן בעלגישע מיידלעך, יעצט גייט מען אריין אין לאנדאן כאפן די תמימות'דיגע מיידלעך, שרייבט ער אזוי, ער האט אן ארגענעזעישאן ס'הייסט שלהבת, קיעפ די פלעים בערנינג, זאגט ער אזוי, בי פארט אוו א יוניק עקספיריענס אוו עקס, דאס מיינט געוועזענע סעם גירלס, דאס מיינט סעקס סעם גירלס, אקעי, און ווער זאגט דאס לייף טרענספארמינג שיעור ביי רבי זרי'ל,

טווענטי פייוו פאונדס, ס'וועט זיין פרשת משפטים די טוירטינט טו די פיפטינט אוו פעברוארי אין א האטעל וואס ס'הייסט נארמענדי אין בורמוט, בורמוט איז נישט אין לאנדאן דאס איז ארויס צוויי דריי שעה פון לאנדאן, ס'וועט זיין פונקט גוט, ס'וועט זיין ביג ביג פראבלעמס, פאר מאר אינפארמעישאן קאלטס דעם נומבער. יעצט איך געב ענק נישט דעם נאמבער ווייל איך וויל נישט עטס זאלטס וויסן ווי דאס איז, יעצט מעשר מאני קען מען אויך נוצן פאר דעם, כ'האב געוואלט וויסן זריאל טויבער דאס פרוי די מיידל וואס דו האסט אנגעהארגעט דא אין אמעריקע זי צאלט פאר א סייקייטריסט און א סייקאלעדזשיסט גרויס געלט יעדן חודש זי מעג דאס אויך אראפ נעמען פון מעשר געלט זי היילט זיך דאך וואט א שעים איך זאג ענק נאכאמאל זריאל טויבער ער איז א שמוציגער פארשוין, העוו נאטינג טו דא וויט הים, און איך זאג נאכאמאל פאר די אלע מחנכים, איף יו וואנט טו וועריפיי וואס איך זאג צו ס'איז אמת צו נישט, קאלטס מיך אפ, איך וועל ענק געבן דעם סייקאלעדזשיסט וואס ער טריט דאס צובראכענע נשמה וואס האט נעבעך געוואלט זיך אויסרעדן אז ס'גייט איר נישט קיין שידוך, היינט ברויך זי שוין נישט קיין שידוך, זריל האט געמאכט א גוטן דזשאב אויף איר, שוין. יעצט איז דא אין קאסטא ריקא האט מען ווידער געכאפט א בחור אן ארץ ישראל'דיגן. וואס ער האט געהאט אריינגעלייגט אינעם סוטקעיס האט ער אריינגעבויעט דריי און א פערטל קילא קאקעין, מורא'דיג, ס'איז א חילול השם איום ונורא, ער איז געווען אויפן וועג אויף פראנקרייך פון קאסטא ריקא. רבותי איך זאג ענק נאכאמאל, מען פארט און מען קומט, זאלסט קיינמאל נישט מיטנעמען קיין פעקלעך, קאז דו ווייסט נישט וואס יענער שיקט מיט. אויך געוואלט זאגן אז מענדל וויזשניצער, דאס איז ר' משה'לעס זון דעם ישועות משה'ס זון, האט אויפגעכאפט א טיש, וואס ער האט געפירט אום שבת דורך אן אראבער האבן זיי עס אויפגעכאפט און ס'איז ממש א שרעק, ס'איז א שרעק וואס ס'גייט פאר, איך וויל אייך זאגן חסידות איז אזא מין שרעק אז ס'איז ממש אנבעליוועבל, אז יעדער לאזט דאס צו און רבנים זאגן גארנישט, די רעבעס טוען אפפירן דעם כלל ישראל פון אידישן וועג, דאס איז די לעצטע מגיפה וואס איז דא. ס'איז געווען אמאל א צייט אין הייליגן בעל שם הקדוש, מ'האט נישט געקוקט אזוי ווייט ווער ס'האט געקענט לערנען, מען האט געקוקט ווער ס'איז מער דביקות און כסדר אנגעבינדן צום אייבערשטן, אפילו דער בעל שם הקדוש אליינס איז געקומען אין חלום צו זיין זון רבי הערש ער זאל אויסטון די רעזשוואלקע זאל עס געבן פאר רבי ר' בער, זאל אויסטון די ווייסע בעקיטש און געבן פאר רבי ר' בער, איז האט מען געקוקט אויף דביקות, היינט אויף וואס קוקט מען? ווייל ער איז דעם וויזשניצער רבינ'ס זון, וואס דער וויזשניצער רבי האט נישט געהאלטן פון אים ער האט אים נאר. טעראריזירט, מענדל האט טעראריזירט דובישל'ס משה, און ווייל ער איז רבי חיים מאיר'ס אן אייניקל קען ער יעצט אפפירן מענטשן פון וועג, און קיינער זאגט גארנישט מ'איז נישט מוחה. יעצט איך וויל זאגן נאך א זאך, ארץ ישראל איז דארטן דא אזא פרויען ארגענעזעישן וואס זיי שלאגן זיך פאר ווימענס רייטס, זיי ווילן דאווענען ביים כותל, זיי דאווענען מיט תפילין, זיי דאווענען מיט, ס'איז פרייליך. קיצור זיי האבן יעצט געמאכט א נייע געזעץ, זיי ארבעטן דערויף, ס'גייט מסתם דורכגיין, אז טאמער איינער וויל נישט זיצן אין א פליגער לעבן א פרוי, געבט מען אים נישט אן אנדער פלאץ, מען גייט אים גאר ארעסטן אויך. קיצור, איך האב זיי געפרעגט, איינע פון די פירערס, כ'מיין, דו מוזט דאך פארשטיין, לאמיר שוין זאגן אז דאס האט נישט צוטון מיט רעלידזשען, לאמיר זאגן דאס האט צוטון סתם ווייל אזויפיל קראנקע פרויען איז דא אין די גאס, זיי זאגן ער האט מיך געטאטשט, ער האט מיך געפאנלט, געווענטליך ווען זיי זאגן איז עס אמת, אבער ס'איז דא קראנקע פרויען אויך, וואס דארף איך האבן צוטון מיט זיי, וואס, וואט דו יו ניד די פראבלעם וויט איט? זאגן זיי מיר אז דער טעם פארוואס זיי ווילן עס מאכן אז ס'זאל דורכגיין דאס געזעץ איז ווייל זיי האלטן אז די פרומע זענען אזאלכע פעיקערס, נאכנישט געזען אין זייער לעבן אזאלכע פעיקערס, פאר א פריי מיידל וועט נאר א פרומע נאכפייפן, א פרייער וועט נישט נאכפייפן ווייל אדער האט ער א גוירלפרענד אדער האט ער א וועג וויאזוי איר צו טרייען צו אינפלוענסן נאר. די פרומע טוען אפ די אלע חאזעריי ממילא ווילן זיי נישט זאלן קענען קומען זאגן או איים א דתי איך טאר נישט זיצן לעבן א פרוי רבותי אז מען לעבט פאלטש דא ווען סקומט ארויס האט עס זייער א שלעכטן ריעקשן סאו פליז סטרעיטן יור סעלף אוט. יעצט כ'האב געוואלט זאגן נאך א וויכטיגע זאך יוסף הערש שווארץ דער בדחן. לויט ווי איך הער ס'איז אנקאנפירמד האט אפגעקויפט דעם וויקטעם פאר הונדערט טויזענט דאלער און שיקט אים אין קאלעדזש, דער וויקטעם איז העפי עס צו נעמען ווייל זיין טאטע וואלט עס אים נישט געגעבן, און זיין טאטע איז מסתמא העפי צו מאכן א שווייג ווייל ער איז דער גרעסטער מוהל אין ווילימסבורג סאו ער וויל נישט מ'זאל אים אפזאגן די פרנסה. יעצט וויל איך ענק זאגן אזוי ווי די גאנצע אייסיס מלחמה האט געשיפטעט קודם האבן זיי געזאגט מ'זאל קומען אויף סיריע און נאכדעם האבן זיי געזאגט מ'זאל מאכן דא פלעצער און דארט, יעצט האלטן זיי ביי דעם אז זיי זאגן אין די גאנצע וועלט זאל יעדער כאפן א האק און אפהאקן דעם קאפ פאר א פאליס, אזוי האבן זיי געזאגט, ס'איז געווען אפאר וואכן צוריק אן אטעקס, זיי זאגן יעצט איבעראל איטס וואר אלל אווער, ס'האט נישט קיין סיסטעם, די זעלבע אויך אין אונזער מלחמה האלט זיך אין איין שיפטן, ביז יעצט האט מען אפגעקויפט וויקטעמס, מ'האט אפגעקויפט וויטנעסעס, קודם האט מען געסטראשעט, ס'האט נישט געארבעט, יעצט האט מען אנגעהויבן אפצוקויפן פאר גרויס געלט, אז סרולי רובינשטיין אין זיין לעבן האט ער נישט געקלערט צו האבן די מין געלט וואס מ'האט אים געמוזט באצאלן. קלאוס צו א מיליאן דאלער, נאר זיין טאטע איז אים צוגעגאנגען ווייל משה בער איז דער זעלבער קרוק ווי אלע, ער איז נישט קיין סטרעיט גיי, סאו יעצט זאלן זיי זיך שלאגן, אבער מיענווייל ווערט די גאווערמענט געוואויר וואס דא גייט פאר, די זעלבע הער איך מען האט אפגעקויפט די יוסף הערש שווארץ האט אפגעקויפט דעם וויקטעם און ער האט אים צוגעזאגט גרויס געלט, און אזוי ווי ס'איז שוין דא אזא וויקטעם וואס מען האט אפגעקויפט פאר אפאר הונדערט טויזענט דאלער, איז קודם כל אביסל סעיפער איז דאך שוין די קאמיוניטי ווייל יוסף הערש האט נישט אפאר מאל הונדערט טויזענט דאלער צו געבן פאר יעדן חזיר. און ער האט מודה געווען פאר די פאליס אז ער איז א חזיר שוין יארן, ער איז עפעס א פארווארד געריקעכט צוריק צו זיך אבער אונז זעמער מודיע כסדר פאר די גאווערמענט פאר די ריכטיגע עידזשענסיס וואס דא גייט פאר דא גייט פאר אן עקסטארשען דאס טאר מען נישט טוהן ביי לאו. סרולי רובינשטיין האט נישט געהאט קיין רעכט צו טוהן כאטשיג ער האט גענומען א לויער ראס און טורנהיים האט עס נישט געהאט קיין רעכט צו טוהן און דער שווארץ האט נישט געהאט קיין רעכט יעצט צו געבן קיין געלט בקיצור וויל קרעק דאון אן דעט אלסא אם ירצה השם צוביסלעך. ס'איז סלאו מאווינג וואר. כ'האב נאר געוואלט זאגן אז דער יאסווערשע איז ווייטער א בדחן, און אין איינע פון די חתונה פלענס האט מען געגעבן פאר א אינגערמאן אים פאר א בדחן, און דער זיידע האט געזאגט ליסן אויב ער איז דער בדחן קום איך נישט אויף די חתונה. עניוועי, מ'האט אים ארויסגעשיקט, ס'איז דא אן אנדערע, ס'פעלט נישט, מ'געט אן אנדערן בדחן. כ'וויל זאגן דעם עולם מ'טאר אים נישט נעמען פאר א בדחן, ער איז א מנוול, א חזיר, און ער הרג'ט אפ קינדער. און עווענטשעלי די גאווערמענט אויף דעם אויך מאכן א קרעק דאון. שוין, א גוטן שבת.